א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי קדושים אין חוץ לארץ, און אמור אין ארץ ישראל. כ'האב געוואלט זאגן מען פארט אויף מירון, ס'האט זיך אנגעהויבן שוין דאס פארן, איך האב געזאגט שוין אפאר מאל איך וועל עס זאגן נאכאמאל, איך האב נישט קיין שום אבדזשעקשן אז מען פארט אויף מירון, כ'האב נאר געוואלט זאגן איין וויכטיגע נקודה וואס מען יעדער איינער זאל וויסן, אויב דו פארסט, נעם מיט דיין ווייב, און די זעלבע אז דיין ווייב פארט זאל זי מיטנעמען, איר מאן. כ'האב געהאט פאראיאר מיט א קאפל צו טון, זי איז אן איזרעלי און ער איז א היגער, האט ער מיר געזאגט איך צאל איר גערן די שפעזן זי זאל פארן ווייל אזוי אינדזשוי איך מיך דא די צוויי וואכן. רבותי פליז הערט'ס אויס די מעסעדזש, די מעסעדזש איז לאז נישט דא דיין מאן אליינס און לאז נישט פארן דארטן אויף ארץ ישראל אליינס און די זעלבע מיט די ווייב, לאז נישט דא דיין ווייב אליינס און לאז איר נישט פארן אליין אויף ארץ ישראל, גייטס אלס א קאפל, דעטס איט. ס'איז דא א מעשה פון ר' שמעון בן יוחאי אז ס'איז געווען א קאפל זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער אסאך יאהרן און ר' שמעון בן יוחאי האט געזעהן מען קען גארנישט טוהן האט ער זיי געזאגט דו זאלסט גיין מיט די זעלבע שמחה וואס דו ביסט געגאנגען אונטער די חופה זאלסטו דיך גיין גט'ן האט זי גענומען א גרויסע זאל מיט אלעם מ'האט געברענגט דארט א סופר מען זאל זיך גט'ן למעשה איז ער האט געטרינקען און זי האט געטרינקען. האט ער געזאגט פאר איהר, קום אהיים צו אונז אינדערהיים און דו קענסט דיר ארויסנעמען דעם בעסטן חפץ וואס דו ווילסט האבן, און מיט דעם וועסטו בלייבן. בקיצור, איז ער געגאנגען און זיי האבן זיך ביידע אביסל אנגעטרונקען, און זי האט איהם אהיימגענומען צו זיך אין שטוב נאכאמאל, זי האט געזאגט, דאס איז דער בעסטער חפץ וואס איך האב, און אן דעם וויל איך נישט לעבן. נעקסטן טאג איז ער צוריקגעקומען צו רבי שמעון, פרעגט ער רבי שמעון, נו, וואסערע א חפץ האט זי גענומען? זאגט זי, וואס הייסט זי האט גענומען מיך, איך בין ביי איהר דער חשוב'סטער חפץ. געזאגט אויב אזוי וועט זי געהאלפן ווערן צו האבן קינדער, כאטשיג אין איר מזל איז געווען אז זי קען נישט האבן קיין קינדער, פארוואס? ווייל מען דארף זיך אויסלערנען איין זאך, ליבשאפט צווישן א מאן און א פרוי דאס איז די העכסטע זאך, ס'ברעכט דורך אלע מיני מסך המבדיל, אפילו מען קען נישט האבן קיין קינדער ווערט מען געהאלפן מיט קינדער, סא איך וויל זאגן פארן עולם מ'האט צו מתפלל זיין פאר קינדער און פאר וואוילע קינדער און יעדער האט זיך זיין נגעי בני נפשו יעדער ווייסט דאך וואס אים קוועטשט נעבעך די שיך, רבותי נאר מיטן ווייב. קוק ביי יצחק אבינו. יצחק אבינו איז געשטאנען אויף איין זייט און רבקה אמנו איז געשטאנען אויף די צווייטע זייט. נאר אינאיינעם רבותי דאפלטע שטערקע. עניוועי, מען זאל פארן, מען זאל וואטשן. יעצט, איך וואלט עדווייזט אז קיינער זאל נישט דינגען קיין אייגענע קארס, ווייל קודם כל קען מען אריין פארן אין שטח הכיבוש, די אראבער קענען דיך שיסן חלילה, דו קענסט דיך נישט אויס, דו האסט נישט קיין גאן, די טעקסי דרייווערס האבן דארט אלע גאנס, און ס'פעלט דיר נישט אויס בכלל אז דו זאלסט צוקומען צו א קאנפראנטעישן און שיסן אן אראבער מ'וועט דיך איינזעצן, און נאכדעם זאל יעדער איינער ווער ס'וויל יא דינגען א קאר זאל מאכן זיכער אז ער האט געהעריגע לייסענס, נישט אז ער און ער האט נישט באצאלט אמאל א סאמענס טוען זיי רעוואוקען די לייסענס פאר ער פארט ארויס זאל ער קאלן די ס'איז א ספעשל. נאמבער ווי צו קאלן אדער מען קען אריינגיין צו די אלע וואס האבן אזא אפיס אזוי ווי די מאטאר וויהיקל זיי קענען גראד טשעקן אויפן קאמפיוטער און נאכדעם זאל מען מאכן אינשורענס קארגטס נישט די אינשורענס קאסט צען צוועלף דאלער א טאג אז דו זאלסט זיין פולי אינשורד איז דארטן צען פופצען טאג קאסט עס וואס ס'קאסט און פעי פעי איט אפ. סאיז דא אזאלעכע אינשורענס וואס איז נאו קוועשטשענס עסקד, ווייל געווענטליך די איזרעילים טוען אזוי, זיי געבן דיר א צובראכענע קאר און נאכדעם זאגן זיי אז דו האסט געמאכט דעם עקסידענט, איז במילא קענסטו האבן גרויסע צרות, און זיי שטעלן דיר אפ דעם קרעדיט קארד, האסט יענע פראבלעמען, מאך א געהעריגע אינשורענס. וויט נאו קוועשטשענס עסקד קאסט דאכצעמער פופצען דאלער א טאג, מאך עס, נאכדעם מאך מעדיקל אינשורענס טאמער פאלסטו דארט צאם ווען עפעס געשעהט דיר, זיי נעמען גראד צו דיין פאספארט ווען דו קומסט אין שפיטאל, און זיי הייסן דיר באצאלן אפפראנט קעש, מען קען, איך מיין זיי בילן דיך אין דער וועלט אריין ווייל דו ביסט דאך אן אמעריקאנער, איז במילא קענסטו האבן גרויסע פראבלעמען, סאו מאך זיכער אז דו האסט אינשורענס דאס הייסט העלט אינשורענס. העלט אינשורענס קענסט אריינגיין איבעראל, ס'דא בעסערע אינשורענס און שוואכערע אינשורענס, ס'דא געוויסע דעדאקטעבלס, אבער על כל פנים דו שפילסט דאך נישט ארום מיט גרויס געלט, דאס אלעס זאלסטו מאכן זיכער. נאכדעם מוזטו מאכן זיכער אז דו ספידסט נישט און דו דרייווסט נישט ווי א חיה, ווייל דו קענסט נישט געווינען אן איזרעילי חיה, זיי זענען קלוגער און שטערקער פון דיר, סאו לאז זיי לויפן. און נאכדעם זאלסטו זייער אבאכט געבן זאלסט נישט נעמען דארטן קיין טרעמפס אפילו קיין חיילים זאלסטו נישט נעמען ווייל נאכדעם זאגן זיי ס'געווען יעצט א פרשה אויך האט איינער גענומען א חיילת א טרעמפ אינמיטן וועג זאגט זי פארוואס האסטו מיך געטאטשט זי האט געמאכט א גאנצן שטינק קעגן אים האט ער געשריגן קוק איך האב דיר בסך הכל געוואלט טוען א טובה איך האב נישט אינזין געהאט קיין סעקס מיט גארנישט פארוואס זאלסטו מיך אזוי טרייבען זאגט זי ביקאויס דו ביסט אן אמעריקאנער איך זעה אז ס'איז א געדינגענע קאר ביסט ערגעץ פון יוראפ דא קען מען מאכן געלט זאלסט וויסן די חברה זענען זייער שרוד חברה און יו שוד בי ווערי קערפול, נו זאל מען וויסן, אין בארג פון מירון א גאנצע נאכט וואקט מען מענער פרויען מען שטופט זיך אריין ס'איז די גרעסטע זנות וואס ס'איז דא, מ'דארף זייער אבאכט געבן ווייל ר' שמעון איז געווען פון די גרעסטע מחמירים אין עוון פגם הברית, על פי קבלה איז דאס די גרעסטע חטא וואס ס'איז דא, סאו דארף מען זייער זייער אבאכט געבן אז מ'זאל. גיין נאר אין דרך מהדרין, מ'זאל וואטשן ווי צו גיין וויאזוי צו גיין, מ'זאל זיך נישט פארלירן, נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך אז אין מירון איז זייער מסוכן, ס'קומען שווערע הונדערטער טויזענטער מענטשן, מ'מאכט דארט גרויסע פארענטשעס מ'זאל קענען זעהן די הדלקה, פאראיאר האט אנגעהויבן א חלק צאמצופאלן, ס'האט שיעור געשעדיגט מענטשן, מ'האט שוין געזעהן ביי רב וואזנער'ס לוויה אז מ'דארף זייער וואטשן, מ'דארף. קוקן זייער קערפולי צו וויסן וואס מען טוט, איז במילא דארף מען דא אויכעט זייער זייער וואטשן ווייל די פארענטשעס קענען איינפאלן, אויסער דעם וואס דו שטייסט לעבן א מענטש און איינער קען דיך טאטשן דו ווייסט אפילו נישט ווער ער איז ער שטופט זיך דערונטער אריין אין די פראנט און אין די בעק, נאר אויסער דעם ס'איז פשוט א סכנה בגשמיות אויכעט, קומען זיך צאם טויזענטער מענטשן און מען טאנצט בר יוחאי, ס'איז זייער שיין אבער אלע יארן האט מען עס געמאכט נישט שטיין מיט די גרויסע פארענטשעס און ס'איז גארנישט געווען שלעכט, איט וואזענט סאו בעד. איז במילא דארף מען אויף די אלע זאכן נעמען קער, און אז דו נעמסט מיט קינדער, בפרט נאך צו חאלאקעווען, זאלסטו וויסן, טשילדרען סעיפטי איז פירסט, טאמער פילסטו אז דו'סט נישט קענען זיין דארטן שבת, און דו'סט נישט קענען זיין דארטן אין א וואכן טאג אויכעט, ווייל ס'וועט זיין צו שווער צו וואטשן די קינדער, זאלסטו קומען נאר א שעה צוויי אינמיטן טאג, און זאלסט אפשערן די קינדער און פארן אהיים.
זאלסט חלילה נישט לאזן די קינדער הפקר, מען האלט אין איין אויסרופן מען האט געטראפן א קינד און מען זאל גיין בנקודת המשטרה, קומט א חזר כאפט א קינד און טוט מיט אים כל דבר אסור און מען ווייסט נישט גארנישט ווי וואס ווער ווען, בפרט נאך ביינאכט ס'איז טונקל, דרייען זיך טאקע אסאך מענטשן אבער ס'איז דא אלץ אזאלכע גערטנער, א גארטן, א וועלדעלע, זייער מסוכן מען דארף וואטשן וואס מען טוט, יעצט איז אזוי, אלע יארן האבן מיר אונז נישט געוואלט ס'זאל זיין א מקווה אין מירון, מען האט מיך געבעטן איך זאל בויען, כ'האב געטענה'ט איך ברויך נישט, איז דא דארט איינער, טעדי? גי, דאס געטוהן פאר פרנסה, און איינער גאלדבערגער שוין א רייכער איד פון מאנראו האט אים באצאלט דערפאר, און איך האב געזאגט איך וויל עס נישט בויען, ס'איז געווען אזויפיל יארן אן א מקווה זאל זיין יעצט אויכעט אן א מקווה, די סוף איז אז ס'איז גרויסע מקווה'ס און ס'ווער פאר יאר און פאר צוויי יאר האט מען מיך געקאלט אז ס'איז געשעהן אומגליקן דארטן, זעצט זיך אריין א ספרדישער פרענק קענסטו גארנישט טוהן דו ווייסט נישט וואו ער וואוינט פון וואו ער קומט, אונז האבן מיר שוין גערעדט מיט די פאליס אונז רעד מיר יעדעס יאר מיט זיי, נאר למעשה. פארשטייסט? ס'איז דאך אזוי, ס'איז צו א גרויסער עולם, מען קען גארנישט טון, מען ווייסט נישט, ביז דו קומסט אריין לויפט יענער אוועק, מען זאל וויסן אז די אלע גרויסע מקוואות וואס דער גאלדבערגער האט געבויעט, דאס איז די מקום זימה א פתח של גיהנום, מען טאר דארט נישט לאזן גיין קינדער און מען טאר אליינס נישט גיין, בחורים זאלן זיכער נישט גיין און אפילו אינגעלייט און בעלי בתים זאלן אויך נישט גיין, מען דארף זייער וואטשען אויף צניעות און אויף קדושה, נאכדעם איז דא מען דינגט די בעטן פאר גרויס געלט, זיצן זעקס, זיבן און אַכט בחורים דינגען אַרויס אַ צימער, און איינער לייגט זיך אַ האַלבע נאַכט, איינער אַ אַנדערע האַלבע נאַכט, איז נישט געפערליך, אָבער ס'דא וואָס זיי לייגן זיך אַ גאַנצע נאַכט ביידע אין איין בעט. די גרעסטע מקום זימה קומט אַרויס פון די אַלע דערפער וואו מען דינגט די אַלע צימערין, צימערין, ס'איז זייער נישט גוט און מען דאַרף וואַטשן, און בכלל יעדע געשטופּטע בית מדרש, און אפילו אין די מערה, איך האָב ענק שוין געזאָגט, מען האָט אַמאָל געבעטן דעם פריערדיגן זווילער רעבן,

דארף זייער וואטשן אין די געשטופטע פלעצער, מען שטופט זיך איינער אין צווייטן, ס'איז גרויליך, און ער זאל נישט מיינען אז ווייל ס'איז א קדושת המקום איז נישט דא קיין יצר הרע, פארקערט, כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, כל המוקדש מחבירו מוחרב הימנו, נאך מער חרוב ווייל ס'איז מוקדש מחבירו, סאו מען דארף זייער וואטשן אויף די זאכן, אמאל דארף מען וואטשן די בחורים קומען מיט קארס, מען פארט היטשעס, מען נעמט, מען פיקט אויף אנדערע בחורים, מען פארט איבעראל, מען פארט אין קוועלער זיך טובל'ען, מען טוט זיך אויס נאקעט ס'ווערט פרייליך, ביי שמואל הנביא נווה סעמועל דארט אונטן איז דא א מקווה, א בחור האט מיר אמאל געזאגט אז מען האט אים דארטן נעבעך דארט האט מען אים דערהארגעט, אין יענע מקווה, געמיינט א קוואל, ס'וועט זיין קדושה, קומען אן אנדערע. און ער האט מיט אים געטון וואס מען טאר נישט, מען דארף וואטשן פאר אלע מקוואות אין ירושלים אויך, אבער אז ס'קומען טוריסטן איז ווערן זיי מער געשטופט די מקוואות, ס'גייען קומען אין ארץ ישראל, זיי רעכענען זיך אויף איבער א פערטל מיליאן מענטשן פון חוץ לארץ, איז למעשה רבותי איך וויל ענק זאגן כדאי ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק דאס איז נישט אויף די אלע נסיונות דאס איז אויף זאכן. ווי אז מען בארגט געלט צו פארן, נישט וואס איך האלט אז מען זאל עס טוהן, וכדומה, פארלאזט מען זיך אויף ר' שמעון, אבער ווען עס קומט צו סעקס, נאטינג איז אווער ענד אבאוו סעקס, דער בעל דבר לייגט זיך אריין אינעם מענטש, און אפילו אינעם העכסטן פלאץ איז ער אים מכשיל, אפילו אין קדשי קדשים קען ער מכשיל זיין, און מען זאל וואטשן וואס מען טוט, יעצט איז דא אסאך מענטשן וואס גייען בכלל נישט אנקומען אויף מירון, זיי וועלן קומען אויף דייטשלאנד און אנדערע שטעט וואו עס איז דא זנות, און זאג איך יעדן פרוי, זאלסט וואטשן דיין מאן. און זאלסט דיך אפילו נישט פארלאזן מיט מיטשיקן א קינד, ווייל ס'איז דא צייטן ווען דאס קינד שלאפט און ער גייט זינדיגן. און נאכדעם דארף מען וויסן, מען זאל נישט מיטטראגן פאר קיינעם קיין פעקלעך, מען דארף וויסן אין דעם עראפלאן, מען זאל נישט זיצן לעבן א פרוי, דו זיצט לעבן א פרוי, דיין הענט פאלט בטעות ארויף אינמיטן די נאכט, זאגט זי האסטו געפאנדלט, האסטו געטאטשט דארט ווי מען טאר נישט, און דו האסט נישט דאס געלט דאס אפצוווישן, עס פעלט דיר נישט אויס קיין צרות דער קעריער מוז דיר צושטעלן אז זאלסט נישט דארפן זיצן. לעבן א פרוי, איטס עגענסט יור רעלידזשעס בעליווס ענד דעטס איט, סאו נעם זיך אין די הענט אריין און ווייסטס וואס עטס טוטס, יעצט אין ארץ ישראל איז דא זייער אסאך פרענקינעס און רוסישע און זיי פרעגן דיך צו דו ווילסט אויסגיין, און למעשה זיי האלטן אפילו נישט זיך באנעמען אויסצוגיין, זיי געבן דיר א לייג אריין די הענט אין די טאש און זיי גנב'ען דיר צו דיין בערזל מיט געלט, צו ווען דו נעמסט ארויס געלט איר צו באצאלן געט זי עס א כאפ און לויפט אוועק, ס'איז די ריכטיגע דזשיפסי טאלק, ס'איז אין די גאנצע וועלט ווי ס'איז דא די זונות אזוי. פון איטאליע אויך אזוי, איז די אלע זאכן דארף מען וואטשן ווייל זיי האלטן אפילו נישט ביים אויסגיין מיט דיר, זי קען דיך אפילו נישט, איז במילא זאל מען זייער וואטשן וואס מען טוט, ווילסט פארן צו ר' שמעונ'ען, נאו פראבלעם, באט וואטש וואט יור דואינג, דאנט געט קעריד עוועי, און נאכדעם דער וואס ער פארט דארט דארף וויסן מיט וועם לאז איך איבער דא מיינע קינדער צען טאג. ווער העט מיר וואטשן די קינדער? און מיט וועם לאז איך איבער מיין ווייב? ווער העט איר וואטשן? איך מיין פונקט ווי דו האסט א יצר הרע האט זי אויכעט. ס'איז אן איווען סטיווען דיעל. א מאן דארף א פרוי און א פרוי דארף א מאן. און די מינוט ווען די פרוי זעהט אז דער מאן איז נישט אינדערהיים אדער די מאן זעהט אז די פרוי איז נישט אינדערהיים פילט ער אז די פרעשור גייט אראפ ווייל ער האט שוין נישט דעם שומר. און ער פארלירט זיך. נאכדעם דארף מען וויסן ווי דו העסט עסן, ס'זאל האבן א געהעריגן הכשר, ס'יעצט שמיטה, און פלייש זאג איך ענק ס'איז נישט דא קיין כשר'ס אין גאנץ ארץ ישראל, און בהמה פלייש איז זיכער נישט דא קיין כשר'ס, אפילו מיט די הכשר פון די עדה החרדית. נאכדעם זאלט עטס וואטשן ווען ס'קומט אן אין אלע שטעט איז דא די הכשר פון די רבנות, זאלסטו וויסן אונז עסן מיר נישט קיין פלייש פון די רבנות, זייערע גיטין זענען פאר אונז נישט כשר, אונז האמיר מיט זיי גארנישט און אונז טראסט מיר זיי. נישט איז ממילא זאלסטו דיך נישט צולאזן איבעראל נעמען עסן, וואטש ווי דו עסט, וואס דו עסט, פלייש זאלסטו זיכער נישט עסן אין אין א פליישיגן רעסטוראנט ווי מען האט אויל מיט אלע אנדערע זאכן ווי מען פרעגלט די פליישן איז ערנסטליכע חששות אז דו עסט נבילות וטריפות, סאו וואטש וואס דו טוסט יעצט, אויסער דעם האסטו אויף ירקות אויכעט א פראבלעם וואס א גאנץ יאר איז אויכעט דא ווייל ס'דא וועגן די. די תרומות ומעשר, אבער יעצט איז נאך דאס קומט צו שמיטה, מען האט געטראפן אז די עדה האט געפעלטשעוועט די אלע שמיטות, זיי פלעגן געהעריג איינפלאנצן און קויפן ביי מענטשן אין ארץ ישראל, און זיי האבן עס אריבערגעטראגן ירדן, זיי האבן עס צוריק געברענגט, ס'איז ליצנות די גאנצע זאך, סא דארף מען די אלע זאכן זייער אבאכט געבן אז דו פארסט. דער של"ה הקדוש ברענגט אז אז שין פיי היי עפעס א יאהר געפארן אויף ארץ ישראל ער האט זיך דאך דארט באזעצט איז געקומען שמיטה האט ער געפרעגט די רבנים וואס טוט מען פאר דעם און פאר דעם האט מען אים געזאגט דאס איז דא א היתר אזוי און דאס איז דא א היתר אזוי און ס ה בקיצור ס'איז געבויעט פול מיט היתרים וואס נישטא וואס צו עסן האט געזאגט דער של"ה הקדוש איך האב א פראבלעם די רבנים מעגן נוצן דעם היתר ווייל זיי האבן זיך דא געבוירן און זיי זענען דא אלע יאהרן מיך וועט דער אייבערשטער פרעגן צו וואס ביסטו אוועק געפארן פון פראג צו פון דייטשלאנד ווי דו ביסט געווען רב צו קומען אויף ארץ ישראל ווייל דו האסט געזאגט דו וועסט מקיים זיין מצוות התלויות בארץ, אויף צו זיצן און נעמען היתרים ברויך איך דיך נישט קיין מצוות התלויות בארץ, זיץ דיר אין פראג וועסטו נישט דארפן די היתרים, זאגט דער של"ה הקדוש, דאס איז אין שער האותיות אין אות ק' קדושה, זאגט ער אונז האמיר געפאסט א גאנץ יאר ס'איז נישט געווען וואס צו עסן, שטעל דיר פאר דער הייליגער של"ה דער אייבערשטער וועט זאגן פאר די אידן פון חוץ לארץ, ותבואו ותטמאו את ארצי, יעצט קומסט דא מיין לאנד מטמא זיין? זיץ אין חוץ לארץ האסטו נישט קיין פראבלעם, נישט מיט קיין שמיטה, נישט מיט קיין תרומות, נישט מיט קיין מעשר, פארוואס קומסטו דא מטמא זיין מיין לאנד? ווילסט קומען צו רבי שמעון? נעע, דאס איז נישט קיין תירוץ, ווילסט קומען קום אזוי ווי מען קומט, הונגער אזוי ווי דער של"ה הקדוש. נאכדעם דארף מען וויסן מען זאל נישט גיין מיט קיין געלט אין די מקווה, אלע בערזלעך פון די היימישע גנב'עט מען ווייל זיי ווארטן. ווארטן אויף דעם, ס'איז נישט פער צופאל האט דיך געטראפן דארט, ער ווארט א גאנץ יאר אויף דעם, און דארט ווי דו האסט דיין אכסניא זאלסטו אויך אבאכט געבן זאלסט נישט איבערלאזן קיין געלט, זאלסטו נעמען א קעסטל אין די באנק אדער איינער וואס האט א האטעל צימער, זיי האבן אלעס די אייזערנע קעסטלעך, זאלסט אים בעטן ער זאל דיר באהאלטן דאס געלט ס'גייט שבת צו כדומה, זייער וואטשן. יעצט, דער אייבערשטער זאל ענק שומר ומציל זיין זאלסט נישט גיין צו די בעל מקובלים, עטס געדענקט זיך וואס איז געווען, נישט לאנג צוריק מיט דעם חלבן, יעצט איז דא נאך א פרשה אין ארץ ישראל, ער איז א גרויסער בעל מקובל, שטעל דיר פאר ער האט שוין געמאכט זיבן ספרים אין קבלה, איר הערט וואס דא טוט זיך, און יעצט קומט ארויס אז ער האט געטאטשט אסאך מער ווי זיבן פרויען. ער הייסט ישעי' אוזן, און אזוי לאזט זיך אויס יעצט מיט אלע בעל מקובלים און מיט אלע רבנים. כ'האב אים געזאגט ס'וועט נאך דויערן אפאר טעג ביז ס'גייט ארויסקומען ס'דא נאך איינער א מגיד שיעור פון די חשוב'סטע ישיבה אין מאנסי, פון די ישיבה נועם אלימלך, ער איז אן די הייד אוט, ער האט שוין געטראגן זיין פרוי מיט די קינדער אויף ארץ ישראל, און למעשה מ'טוט אים האנטן, נישט געזארגט, דער ראש ישיבה, דער רבי פון די ישיבה נועם אלימלך איז מורא'דיג ברוגז אויף דעם מענטש, ווייל. ער זאגט מיר אז נישט נאר איינער האט אים געזאגט, ס'געווען עטליכע וואס האבן אים נעבעך געזאגט אז ער האט זיי געטשעפעט, און ס'דא דארטן נאך איינער וואס ער האט אויך געטשעפעט בחורים, האט ער ביידע גראד ארויסגעווארפן. למעשה מאכט עס א מורא'דיגע שלעכטן רושם אויף די בחורים און אויף די ישיבה, איז דאס דארפטס עטס וויסן, די ערשטע ווארט הרב, קודם כל ס'איז. ניינטי פראצענט אז ער איז א חזיר א נואף א גנב. עפעס איז ער. ווען נישט רופט ער זיך דאך נישט רב. סאמטינג היז דואינג ראנג. אז צו פארדעקן זיין שייגעץ שטיק רופט ער זיך א טייטל. לשם המשל. ס'נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר נאך היינט ווען מ'ווייסט שוין וואסערא פאנישמענט מ'צאלט פאר דעם. כ'פארשטיי נישט אזא אינגערמאן. כ'וואלט געוואלט יורד זיין לסוף דעתו. ער האט דאך געוואוסט מ'עט אים האנטן מ'עט אים נאכלויפן. ער האט דאך געוואוסט היז נאט גאנע געט עוועי וויט איט. סאו וואס האט ער באמת געטראכט? ס'איז אים בעסער צו וואוינען יעצט אין ארץ ישראל, זיין ווייב ווייסט דעם אמת, די קינדער ווייסן דעם אמת, און אז מ'וועט אים אויפפיקן עט זיין א פראבלעם. דער גרינהויז איז אויך אנטלאפן, ער האט געטוהן, ער האט געזאגט ליגנט אז ער איז וועגן דעם אנטלאפן, האט נישט געוואלט עמבערעסן די פעמילי, משוגענער וואס דו ביסט, יעדער האט דאך געוואוסט אז דו ביסט געלאפן. עניוועי, אין מעי הייבט זיך אן זיין קעיס. די גאווערמענט איז אים נישט מוחל, נישט פאר דעם וואס ער איז אנטלאפן, און נישט פאר דעם וואס ער האט סעקשועלי אביוזד צוויי קינדער. דעי דעי דאונט פארגיוו הים. יעצט, ס'איז שוין געווען איין טרייעל, און ס'איז געווען א דעדלאק דזשורי. די דזשורי האט נישט געקענט קריכן ארויס, נישט אריין נישט ארויס. דער דזשאדזש האט געזאגט מ'מאכט נאך א דזשורי. ביז מ'עט וויסן אדער גילטי אדער נאט גילטי. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט. איך וויל נאר פרעגן וויאזוי נעמט אזא אינגערמאן א חוצפה אין א צייט וואס מ'קוקט שוין יעדן נאך. צו טון אזאלעכע שרעקליכע זאכן. כ'האלט מ'דארף מאכן זיכער אז די וואך ליינט מען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה כאטש צען מאל, ווייל ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען מ'עט שוין נישט טארן ליינען, מיט די דזשענדער לאו מיט אלעם. און אם כן עט מען עס מוזן ליינען שטיל. ס'איז א דזשאוק וואס גייט דא פאר. סא קומט אזא אינגערמאן, א וואוילער אינגערמאן, האט א שיינע פרוי, און אלל אוו א סאדען גייסטו טאטשן יענעמס א קינד? דו ווייסט דאך דו'סט באצאלן א פרייז. דו ווייסט אז דיין ווייב וועט באצאלן פאר דעם א פרייז, דיינע קינדער וועלן באצאלן א פרייז. איך זעה יעדער האט זיך געזארגט אז איך פיר א האטליין מיט א מערכה און יעדער האט געזאגט ער איז א משוגענער ווייל ער באגראבט זיינע קינדער קיינער וועט אים נישט נעמען. עטס האטס ענק געזארגט פאר מיינע קינדער? פארשטיי נישט, דא איז דא א אינגערמאן וואס דער אינגערמאן האט א שיינע פרוי, א נייער אינגערמאן, איך ווייס ווי אלט ער איז, אַכט און צוואַנציק צו דרײַסיק, א מגיד שיעור אין א ישיבה, און דאס האט ער געטון. כ'וועל ענק דערציילן, ווען איך פלעג פארלערנען דף יומי, איך האב פארגעלערנט פאר מאדערנע בעל הבתים אויכעט און פאר חסידישע, כ'האב געהאט צוואנציג דרייסיג מענטשן ביים שיעור יעדן טאג, יעצט דארט האב איך נישט געקענט טייטשן, הדק היטב היטב הדק, כ'האב געמוזט טייטשן אזוי, ווייסט איר, ואת הראש און דעם קאפ, ואת הפדר און די פדר, ניין, כ'האב געמוזט טייטשן, יעדע זאך האט געמוזט האבן א פשט, פלעג איך גיין נעמען פון. שטיינזאלץ, כ'פלעג גיין אין די לייברערי, כ'האב מיר פארגעקוקט אייביג, כ'האב גענומען די ענגלישע מינינג מיט די פרענטש מינינג, ווען רש"י האט געזאגט בלע"ז האב איך געוואוסט וויאזוי ס'איז אויף פרענטש, דער שטיינזאלץ האט דאס זייער שיין מסדר געווען. איך האב אייביג אבער געזאגט איך לערן נישט שטיינזאלץ שס, פלעגט מיך יעדער פרעגן פארוואס זאגסטו עס, ווייל אפשר איז דא איינער וואס איז אים נישט באקוועם אז איך קוק מיר פאר אין א שטיינזאלץ שס, שוין. דעטס איט דעטס איט. למעשה שפעטער איז ארויס געקומען שאטנשטיין איז דא וואס האלטן אז ער איז א מחלל שבת דער וואס האט געזאגט ביים סיום השס מיט א דריי יאר צוריק האט געזאגט דעם קדיש נאך זיין טאטן איז דא מענטשן וואס האבן מיר געזאגט אז ער איז א געהעריגער מחלל שבת ס'קען זיין איך ווייס נישט דער אייבערשטער פירט זיינע בירורים אז אזאלכע מענטשן זאלן געבן געלט איך ווייס איך קען מיך נישט אויס אין דעם איז למעשה איז אזוי אין שאטנשטיין האב איך נישט געוואלט לערנען איך האב ענדערש געקוקט

כ'האב נאכנישט דעם אפישעל אקעי פון די פאליס אז מ'מעג ארויסגעבן זיין נאמען, ס'איז אנבעליוועבל. און וואס איז היינט איז צו לערנען מיט עוז והדר איז א גרעסערע מצוה מיט דאס מעג מען יא, איז טייטש אזוי. מען האט נישט געטארט לערנען שטיינזאלץ ווייל ער איז געקומען פון רוסלאנד איז גראדע אן ערליכער. און מען טאר נישט לערנען שאטנשטיין ווייל ער איז א מחלל שבת. אבער דא מעג מען יא לערנען פארוואס ווייל דאס איז על טהרת הקודש. און דער עדיטער און די הויפט פון די עדיטערס. האט מכשיל געווען וואס אונז ווייס מיר ביז יעצט שוין דריי בחורים און לעצטנס ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה פון נועם אלימלך סאו וואט איז רילי גאוינג אן דא? וואס האט דער יונגערמאן געמיינט ער'ט קענען טשעפען בחורים? איין בחור האט זיך גענומען א מעסער צום האלז איז אזוי צובראכן אזוי דערשלאגן פון די גאנצע מצב אז אז ער האט שוין נישט געוואלט אנהאלטן מיטן לעבן. ווייל ער האט אים געזאגט אז איך איך טו דאס מיט אזאלעכע כוונות ווייל דער בחור האט אים געפרעגט ווי מעגסט דו דאס טון זאגט ער איך טו דאס מיט אזאלעכע כוונות מיט אזא דביקות איך ברענג אין דיר אריין קדושה וטהרה וואט א דזשאוק וואט אן אגלי דזשאוק און דאס טאר מען אונז צו אט מען האט שוין אנגעקאלט יענעם געסטראשעט אז ער זאל חלילה נישט גיין מיט נחום ראזענבערג נחום ראזענבערג איז א מסור ער גייט נישט מיט מיר איך האב אים געשיקט צו א דאקטער, דער דאקטער איז א מענדעטארי ריפארטער, ער גייט שוין גארנישט מיט מיר, בהמות וואס איר זענט, און נאכדעם אזא מין אומגליק זאל דא געשען, מען לויפט דאך ענק שוין נאך חזירים, ווי לאנג מיינט עטס וועט עטס לעבן אין א סעיף העווען, ווייל אלע רבנים וועלן זיך אריינמישן? צבי גלאק האט זיך שוין אריינגעמישט, יעדער האט זיך אריינגעמישט דא, ס'וועט ענק גארנישט העלפן. ביי מיר איז צבי גלאק א פאליטישען ווי יעדער, און ער איז גארנישט ווערט, ווייל וואס מ'הייסט אים טוט ער ווייל ער דארף האבן די סימפעטי פון די קאמיוניטי, און דאס איז א זאך וואס איך געברויך נישט ברוך השם, איך פייף אויף די גאנצע קאמיוניטי, איך האב זיי אלע אין בוידעם, סאו זאלט איר וויסן רבותיי ס'איז דא אין ראשון לציון א בית החיים ווי דארט זיצן צעניגע זונות פאר צען שקל קענט איר האבן א מיידל, נאר וואטש זי זאל אייך נישט צוגנב'נען די הויזן ווען איר טוט עס אויס, זי קען אייך לאזן אן אונטערהויזן אויך אינמיטן בית החיים. און ס'ווערט עדווערטייזט מיט א נעגעטיוו עדווערטייזמענט אז יעדעס מאל האט מען געכאפט נאך אפאר חסידישע אינגעלייט דארטן מזנה זיין, און ממילא ווייסט מען וואו צו גיין. רבותיי גלייבטס נישט די אלע עדווערטייזמענטס אז זיי מיינען אייער גוטס, קיינער מיינט דארט נישט דיין גוטס, און די זונה מיינט זיכער נישט דיין גוטס, זי וויל נאר דיין געלט, פאר וואס דארף זי פון דיר גנב'נען צען שקל, זי געט דיר א כאפ צו די הויזן מיטן בערזל מיט אלעם, און אמאל צו נאך דיין איידענטיפיקעישאן. רבותיי, סטעי עוועי פראם טראבל. און אז דו נעמסט מיט קינדער צו אז דו גייסט אליין זאלסטו וואטשן, זשופניק שוויץ, טאמער ווילסטו באמת וויסן וואס דאס הייסט משכב זכור אזוי אז א ספרדישער זאל אין דיר אריין גיין. און נישט נאר א ספרדישער, ס'איז לאו דווקא א ספרדישער, ס'איז תנא ושייר, אן אלטער רב וואס ער האט א ישיבה און ער איז איבער זיבעציג און ער האט הונדערט פופציג צוויי הונדערט אייניקלעך מיט קינדער קען ער עס אויך טון. גיי אין זשופניק שוויץ, דארטן וועסטו עובר זיין איסור כריתות און קען זיין אז דער אייבישטער וועט דיך באשטראפן אויפן פלאץ און דאס געהארגעט ווערן אויכעט, ווייל ס'איז הוא הוא נכרת וזרעו נכרתים, מען נעמט צו די קינדער אויכעט, ווייסט וואס דאס איז, ווייל דאס איז דער גרעסטער מקום זימה, זשופניק שוויץ, די גרעסטע מקום זימה, קומען דארטן אומפארשעמטע מענטשן גייען אנכאפן פרעמדע מענטשן, זיי קענען, ס'דא אלטע אידן דארטן כאפן אן יונגע בחורים, פוי אזא גרויל, רבותיי.
פארליר דיך נישט, זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, ווילאנג דו האסט נישט קיין קישוי אבר, און דו היטסט אראפ די אויגען, ביסטו בעל הבית, די מינוט יענער כאפט דיך אן פון פארנט, און ס'הייבט אן צו ווערן א קישוי אבר, איז שוין דער סמך מם און דער שטן בעל הבית. ענד יו אלל נאו איט, דאס איז די באדי, דאס איז די יומען באדי. ווילאנג מען צושפילט נישט די תאווה קען מען עס קאנטראלן, טאמער ס'איז צושפילט, איטס פינישט. ס'פארן יעצט אסאך בחורים פאר זייערע שידוכים, וואטש וואט יור דואינג. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געהערט אז דעם רעבינ'ס אייניקל, סאטמאר רעבינ'ס אייניקל, האט זיך דארט פאטאגראפירט, ביים כותל האט זיך פאטאגראפירט, ווי ס'איז דא א גרויסע, ס'איז געווען וועגן יום העצמאות, איך הער זאגן אז ער האט שוין געשלעפט זיבן אכט בחורים, ער זאגט צו ווי גוט דאס איז, מ'האט דא מיידלעך, ס'טוט זיך, סאו רבותיי. יעצט האט עטס א פראבלעם, און קענט עטס גארנישט טון, ער איז דעם רבינ'ס אייניקל. איך האב ענק געזאגט נאכאמאל, מען דארף לערנען מיט אהבת השם און יראת השם מיט די בחורים און מיט די קינדער, און אז מ'עט דאס לערנען, עלן זיי זיך נישט פארלירן מיט די אלע שטותים, טאמער נישט, זענען זיי פארלוירן. ס'איז אויך דא ווי מ'גייט, אין די קברים, ס'איז דארט דא לעבן מירון, ספסופה, ס'איז דא אין צפת. זאלסט זייער אובאכט געבן ווייל אז דו גייסט אריין אין א קוואל קען ארויס קומען א שלאנג, שלענג לעבן אין די קוועלער, און נאר טאמער דו זעסט אנדערע גייען דארטן זאלסטו זיין דער צווייטער אריינצוגיין נישט דער ערשטער, חוץ פון דעם דארפסטו וויסן צו ס'איז נישט צו טיף צו ס'איז נישט צו קאלט, צו ס'איז צו קאלט. זאלסט עס נישט, זאלסטו נישט אריינגיין ווייל עס קען דיך מאכן אז זאלסט חלילה פארלירן באלאנס און זאלסט חלילה שטארבן כדרך אזוי ווי אין לאנדאן איז געשטארבן דער גרינפעלד בחור. יעצט די אלע באבא'ס אונטערע באבא'ס, די חכמים, די רעבע'ס מיט די רבנים, קומען אן מיט מענטשן, מען שטופט יעדן אוועק, איך וויל ענק עפעס זאגן, ארץ ישראל העט עס נישט טאלערירן, זיי טאלערירן נישט קיין רעבע'ס, זיי טאלערירן נישט די גאנצע נאנסענס מיט גארבידזש, סאו וואטש וואס עטס טוטס. מ'העט ענק נאך אנוואקלען די ביינער אויך דארט. אויכעט ס'איז גוט אז מען זאל זיך נישט דרייען ביינאכט אין די גאסן אפילו אין ירושלים, מיינטס נישט אז ס'איז אזוי סעיף דארט, מען ווארט אויף א ריטאליעישן יעצט ווייל די ישראלים האבן דארטן באמבארדירט גאזא, ס'וועט אנגיין אזוי ביז משיח העט קומען, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא א פיפטער גלות וואס דאס הייסט גלות ישמעאל, און דער גלות איז ביטער, ס'האט מיר יעצט איינער געזאגט א רב האט מיך אפגעקאלט פון ארץ ישראל, אז ס'דא א ספר, ער האט געזאגט דו האסט געטאטשט פאריגע וואך א מורא'דיגע נקודה וועגן דעם פיפטן גלות, גלות ישמעאל, ס'דא א ספר, פון רבי חיים וויטאל, א פירוש אויף תהלים, אויף קאפיטל קוף כף בית, לולי השם שהיה לנו זאגט ער עס גייט ארויף אויף גלות אדום, איך וועל פארליינען דאס גאנצע, נאר נישט די וואך, ווייל ס'איז צו לאנג שוין דער שיעור, ער זאגט דו האסט געטאטשט א טאפיק וואס אויף דעם זארגן זיך אלע מקובלים. דו ווייסט אפילו נישט וואסארא טאפיק דו האסט געטאטשט, אז ס'איז דא א פיפטער גלות ישמעאל, און דער אייבערשטער זאל אוודאי שומר און מציל זיין, וואס ס'שטייט אין אלע ספרים וואס דער גלות ישמעאל העט זיין. איז במילא זאלט איר וויסן, דרייטס ענק נישט ביינאכט אין די גאס, און נישט אין קיין אראבישע געגנטן זיכער נישט, און אפילו נישט אין מאה שערים, מ'קען ענק באפאלן חלילה, מ'קען קידנעפן א קינד, זייער זייער זייער אנגעצויגן דער מצב דארט. דער בנין ווי מ'איז ביי רבי שמעון, מ'טאנצט דארטן, דער דאך ווערט אויך שוואכער יעדעס יאר, און אינעווענדיג ווען מ'צינדט אויבן די הדלקות, אונטן טאנצן הונדערטער, נישט הונדערטער נאר טויזענטער מענטשן, טאמער ס'זאל חלילה דארט א גליטש טאן א שטיין זענען מיר פיניש, איי מ'פארלאזט זיך דאך אויף רבי שמעון, האב איך ענק שוין געזאגט, פארלאז דיך נישט אויף רבי שמעון ווייל דו זינדיגסט דארט, ווי האט דער זווילער רבי געזאגט, אינעווענדיג איז טאקע יום כיפור אבער אין די הויזן איז שמחת תורה. סאו, ליסן, ווען דו ביסט ריין פון א חטא איז איין זאך, אבער טאמער ביסטו נישט ריין פון א חטא זאלסטו זייער זייער שטארק וואטשן. און זיי קומען מיט מעשות, אז ס'איז דא א מעשה אז מ'האט אמאל נישט געלאזט פרויען קומען, איז געשען א מגיפה, ס'איז צוזאמגעפאלן א בילדינג, ס'איז געהארגעט געווארן מענטשן, כ'וועל לאזט זאגן די אלע מעשות זענען פיין, מ'האט נישט געלאזט פרויען קומען, האט מען זיי יא געלאזט, אבער מ'איז געגאנגען צניעות'דיג, מ'איז געגאנגען אזוי ווי עס דארף צו זיין. דא דער וועג, דאס ארויף גיין איז זייער מסוכן, דאס אראפ גיין איז מסוכן, מסוכן מיין איך פאר אידישקייט, די מהדרין איז אביסל בעסער, אבער מען דארף די אלע זאכן וואטשן, מען דארף קאנסידערן אז סוף כל סוף ס'טאקע הילולא דרבי שמעון, אבער ס'מוז זיין בקדושה וטהרה, און טאמער נישט איז נישט דא חלילה דער זכות פון רבי שמעון, עס זאל מגין זיין. ס'איז דא א מעשה אז דער אר"י הקדוש האט געזאגט פאר זיינס א תלמיד, רבי אברהם האט ער געהייסן, האט אים געזאגט אז געזאגט נחם און רבי שמעון דאס איז זייער ברוגז ווייל דא איז נאר שמחה שמחה, און וויאזוי זאגסטו נחם אין זיין טאג פון שמחה, האט ער נעבעך פארלוירן א זון, ער האט זיך נעבעך געמוזט טרייסטן נאכן זון, די אלע זאכן ווייסט מען, אונז אונז קען מיר די אלע עניינים, אבער אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ער קען נישט ארויסגיין פונעם פשט. צניעות, די גדרי הצניעות מוזן זיין געהיטן און געהאלטן, טאמער חלילה זענען נישט געהיטן און געהאלטן, דעמאלטס איז דא א געוואלטיגער חרון אף, בפרט נאך אויף אזא הייליג פלאץ ווי ר' שמעון. יעצט אויב מען פארט אויף מירון זאל מען וויסן אז ר' שמעון בן יוחאי שטייט מקום בחר בשמיא עם הנביא אחיה זה מבני עליה, אחיה השילוני האט געמאכט א טעות און ער האט אונטערגעשריבן פאר ירבעם בן נבט, און אַז ער זאָל זײַן דער מלך ישראל. און מע האָט אים געפֿרעגט, און אַפֿילו װען ירבעם װעט זאָגן מע זאָל זינדיקן און דינען עבֿודה זרה, עסטו אױך אונטערשרײַבן? מע האָט געמײנט צו זאָגן אַפֿילו די װאָרסט קעיס סענעריאָ. האָט ער געזאָגט יאָ. דאָס האָט גורם געװען אַז נאָך צדיקים האָבן אױך אונטערגעשריבן און ס'האָט גורם געװען אַ מוראדיקע מינות און כּפֿירה אױף דער װעלט. און ר' שמעון בן יוחאי איז צוריק אַראָפּגעקומען אױף די װעלט װײַל ער איז געװען דער ניצוץ פֿון אַחיה השילוני און ער האָט געמוזט צוריק מאַכן אז ס'זאל זיין אמונה בהשם, וועגן דעם דער זוהר איז פיל מיט אמונה בהשם, און איז געזעסן אין די מערה דרײַצן יאר, דאס איז כמנין אחד. זענען ארויסגעגאנגען פון די מערה נאך צוועלף יאר, און זיי האבן געזען, רבי שמעון בר יוחאי האט געזען און רבי אלעזר, אז מענטשן אקערן און זייען, האט ער געשריגן, אוי זענען עוסקים בחיי שעה און זיי לאזן איבער חיי עולם, האט מען געזען אז רבי שמעון איז נאכנישט גרייט צו זיין, אויף דעם עולם העשיה האט מען אים געזאגט ער זאל צוריקגיין נאך אויף א יאר. ער איז ארויסגעקומען א יאר שפעטער האט ער געזען אז א מענטש טראגט צוויי הדסים, האט ער געזאגט ער ברויך עס לכבוד שבת, האט ער געפרעגט צו וואס דארפסטו צוויי איז דאך גענוג איינס, האט ער געזאגט איינס איז פאר זכור און איינס איז פאר שמור. דעמאלט איז שוין ר' שמעון בר יוחאי געווען גרייט צו בלייבן און צוצוקוקן די הנהגת העולם. הדסים, דאס איז אויך צו מרמז זיין ליחידו של עולם, מען האט עס געקויפט לכבוד שבת פארן קידוש, ס'איז דא אין דעם אסאך צו רעדן אבער כ'וויל נאר באטאנען ממש א קליינע נקודה, מען זאל זיך אויסבעטן ביי ר' שמעונ'ען אז מען זאל נישט פוגם זיין אין אמונה בהשם, ווייל ליידער ליידער היינט איז די פגם אזוי גרויס, די דזשענדער לאו, ס'איז דא די אנדערע זאך וואס מען לערנט מיט די קינדער, צוויי וועגן. וועגן בריאת העולם, דאס האבן די פרומע אריינגעברענגט ווען זיי שטעלן זיך ווען אפ און זיי זאגן אונז וויל מען נישט וואלט עס נישט געווען, ער האט פוגם געווען ממש ביחידו של עולם אינעם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, איז א מורא'דיגער פגם, און דער אייבערשטער וועט אונז אונז דאס נישט מוחל זיין טאמער מען וועט נישט תשובה טוהן, און עט ליעסט וואס אונז קען מען בעטן ביי רבי שמעונ'ן, עס האט זיך געטוהן וואס האט זיך געטוהן, אונז זעמער נישט פארט דערפון, אונז זעמער ברוגז, אונז האט מען נישט געפרעגט. און דעם תיקון זאל מען פראבירן דאס יאר אריינצולייגן אין זיך ווען מען פארט, ווייל דאס וואס אחי השילוני האט אונטערגעשריבן האט געברענגט א חורבן פון כפירה אויף די וועלט, און ירבעם בן נבט איז חוטא ומחטיא את הרבים, מבטל געווען מועדות, האט מבטל געווען אלע יסודות הדת, און ר' שמעון איז דאס געקומען נאכאמאל מתקן זיין שמעון איז שם עון. דארט איז דא געווען אן עבירה און דאס איז א תיקון, אין די זעלבע צייט איז נאך א זאך אין זכות פון זוהר וועט מען ארויסגעלייזט ווערן פון גלות און ס'ברענגט אמונה און דביקות, ס'שטייט נעשה אדם נאמר בעבורך, נאר וועגן רבי שמעון האט דער אייבישטער געזאגט נעשה אדם, איז מען קען זאגן א מורא'דיגן געדאנק, דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, איז ווילאנג ער האט באשאפן אלע נבראים איז נישט געווען קיין פראבלעם, פארוואס? ווייל דער אייבישטער האט נישט קיין מורא געהאט, ווייל קיין שום בריה. האט נישט קיין בחירה, נישט די גלגלים, נישט די מלאכים, נישט די בהמות חיות ועופות שרצים, קיינער האט נישט קיין בחירה. נו וויאזוי, ווען האט זיך אנגעהויבן דער פראבלעם פון בחירה? נאר ביי מענטש. יעצט אז דער אייבערשטער האט געזאגט נעשה אדם האט ער דאך געהאט א פראבלעם, וואס טוט מען אז דער מענטש וועט זינדיגן? וואס טוט מען אז דער מענטש וועט נישט טון דעם רצון השם? קען דאך, ער קען חלילה אומברענגען דעם מלכות של הקדוש ברוך הוא. האט דער אייבערשטער געזאגט, כ'האב נישט קיין מורא צו באשאפן א מענטש כאטש ער האט א בחירה, ווייל ס'וועט קומען אזא ספר ווי זוהר, דער זוהר וועט אונז אויסזאגן אזאלכע סודות עליונים, אז מיט דעם זוהר קען מען מתקן זיין אלע עולמות, בם תיקן העליונים, אלע עולמות, ממילא נעשה אדם נאמר בעבורך, ווייל דו האסט. ברענגט אראפ דעם אור הגנוז דעם זוהר, האט דער אייבישטער געקענט זאגן נעשה אדם. לאידך גיסא, די אידן האבן געשריגן ביים בארג סיני נעשה ונשמע, און וויאזוי האבן זיי געוואוסט אז זיי קענען עס טון? אפשר וועט דער אייבישטער געבן אזאלעכע שווערע זאכן אז מען וועט עס נישט קענען טון? איז די תירוץ איז נעשה ונשמע די אותיות שמעון, די אידן האבן געזען דעם זוהר פון ר' שמעון בן יוחאי האבן זיי געוואוסט אז די גרעסטע זאכן, דער אייבערשטער זאל אונז הייסן די שווערסטע זאכן וועט מען עס קענען בייקומען אין זכות פונעם זוהר, אזוי שטייט אין פסוק, אין פסוק שטייט די תורה איז לא בשמים היא לאמור מי יעלה לנו השמים און איך וועל עס דארטן נעמען, זאגט רש"י אם היה בשמים וואלסטו געדארפט נעמען ארויפקריכן דארט, וויאזוי קען מען ארויפקריכן? נאר די תירוץ איז מיטן זוהר מיט סתרי תורה קען מען זיך מקשר זיין צו אלע עולמות. עס איז געווען די ד' נכנסו לפרדס, זיי האבן זיך ארומגענומען און זענען אנגעקומען אין אלע עולמות העליונים, און אזוי גאר אסאך צדיקים זענען אנגעקומען דורך די ספרי חכמי אמת די ספרי קבלה, סאו אונז האמיר זיך פארלאזט אז אונז קעמער זאגן נעשה ונשמע ווייל אונז האמיר דעם ונשמע שמעון, שמעון איז די אותיות נשמע, דער אייבישטער האט זיך פארלאזט אז ער קען מאכן א מענטש כאטשיג ער קען זינדיגן ער האט א בחירה ווייל ער האט דעם ספר הזוהר, דאס איז מזכך און מטהר די מענטש, איז נעשה אדם נאמר בעבורך. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, מען דארף מיטנעמען אסאך קדושה, און מען דארף דארטן זיך עוסק זיין אין עניני קדושה און עניני זוהר, זיך אונטערנעמען צו זאגן יעדע וואך אביסל זוהר, צו לערנען אביסל זוהר, דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן האבן מ'פועל'ן אלעס גוטס. מען זאל אינזין האבן יעדן דעם וואס זיי קענען נישט פארן, מען זאל אינזין האבן די וואס זיי האלטן אז זיי טארן נישט פארן ווייל זייער יצר הרע איז נאך צו גרויס און צו שטארק און זיי קענען נכשל ווערן, ס'איז א מורא'דיגע זאך ווען איינער פארט נישט וועגן דעם, מיר האבן געזאגט אסאך אידן זייט איך רעד פון דעם זענען זיי וועגן דעם שוין נישט געפארן, זיי פארן נישט צו רבי ר' מיילעך, זיי פארן שוין אין ערגעץ נישט, זיי האלטן כי מי כהשם אלוקינו בכל קראנו אליו. ס'שטייט איש כי יהיה טהור, ובדרך לא היה האט רבי נחמן אייביג געזאגט, רבי נחמן האט געהאט צוויי חסידים, צוויי ברידער, איינער א גרויסער עושר, אין לייפציג געפארן א תלמיד חכם, דער אנדערער געווען אן איש פשוט מאוד, און ער האט מקרב געווען דעם איש פשוט מאוד, מ'האט אים אייביג געפרעגט פארוואס דו ביסט נישט מקרב דעם עושר, זאגט ער ווייל איש כי יהיה טהור ובדרך לא היה, דער פארט נישט ארום, דאס האט שוין רבי נחמן געזאגט בימיו. עניוועי דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל פועל'ן אלעס גוטס אינזין האבן יעדן. און עטס קענטס מיך אויך אינזין האבן איך קען אויך ליידער נישט פארן ווייל כ'האב מורא דארטן אז די רוצחים די ווארטן אויף מיר איז די פאליס זאגט דו קענסט נישט קומען אין אזא קראודעד פלעיס ווייל איף עניטינג גאוס ראנג מ'קען דיך אפילו נישט אריינשפירן פירן אין שפיטאל סאו האטס מיך אויך אינזין דער זוהר הקדוש זאגט אז א מענטש ווערט בעצבות און זאל ער קוקן אויף א פנים פון א קינד פנים פון א קינד מאכט די מענטשן זאל זיין פרייליך. ווען ס'טוט מיר מורא'דיג וויי אז איך קען נישט זיין ביי רבי שמעונ'ען, קוק איך אויפ'ן פנים פון די קינדער, וואוי ווער איך פרייליך, פרייליך ווער איך, הא! די קינדער דאווענען פאר מיר, די קינדער, אפילו זיי ווייסן נישט, אבער דאס וואס זיי קענען זיך אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין, דאס איז ווייל איך האב געבלוטיגט פאר זיי, זאל דער אייבערשטער העלפן אז זייערע תפילות זאלן בוקע רקיעים זיין, און ס'זאל גיין אויפ'ן ריכטיגן פלאץ. און איך זאל אויכעט געבויעט ווערן דורך זיי, איז דאס נאר צוגעלייגט א שטיקל וועגן פארן אויף מירון, און איך בעט דעם עולם ביהעיוו יורסעלווס מאכטס נישט קיין חילול השם, וועט עטס פועל'ן אלעס גוטס. שוין, יעצט קומט דער שיעור. איך האב געוואלט זאגן, מען זאגט, איטס נאט אווער אנטיל איטס אווער. דער טאמפסאן האט זיך זייער גוט באשמירט זיין נאמען. האט ארויסגעלאזט די אלע חזירים, ער האט געמיינט א יעדער וועט שווייגן, למעשה אונז לייג מיר א משונה'דיגן פרעשור, אונז לייג מיר א פרעשור אויף די fbi, מען לייגט א פרעשור איבעראל אז די קינדער זענען נישט סעיף, אבער אונז געבן מיר נישט אויף די מערכה, ניין ניין ס'איז סלאו מואווינג וויהיקל, עניוועי דער טאמפסאן זעהט אז ער איז גוט אין דר'ערד, ווייל אונז גיי מיר צו אלע צייטונגען, מען בארעדט אים, מען זאגט אז ער האט אומגעברענגט דאס גאנצע סעיפטי פאר קינדער, און ס'שטייט אים שוין נישט גוט ווייל. זיין לעבן, זיין קאריער איז נישט געמאכט פאר אפאר טאלער וואס ער גנב'עט ביי סאטמאר ער כאפט דארט צו פון דעם שלעזינגער צו פון וועם, צו באצאלן וויפיל ס'האט געקאסט צו לויפן. ער איז א וועלטי וועלטי ביזנעס מען, ער איז א וועלטי לויער. סאו, ס'איז נישט גוט פאר אים. און אמאל פלעגן מיר אונז שטיין אינדרויסן פונעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס מיט סיינס, היינט דארף מען דאס נישט. היינט האמיר אונז צו וועם צו רעדן, מען ווייסט וואו צו גיין, ווען צו גיין, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. עס איז אויך דא שיסערייען, כסדר מען האט יעצט געשאסן זעקס מענטשן אין ברוקלין, מען האלט אין איין הרג'נען און שיסן, און יעדער פאררופט זיך וואו איז טאמפסאן, ער האט עס נישט, ס'איז דא נאך פאליטיקס אויכעט וואס יעצט איז דא אז דער מעיאר פארטראגט זיך נישט מיט די טשיף אוו די פאליס, און דאס איז א סכנה, איז במילא זיצט ער ביטער איינגעלייגט, אלע צייטונגען באשרייבן אים. מען האט אים די וואך נאכאמאל באשריבן, איך האלט אין קיין איין זאגן יעדע וואך, ס'איז דא נאך א באשרייבונג קעגן אים, נאך א באשרייבונג, נו, ער קען דאך אויכעט די גמרא, גמרא האט ער דאך אויך געלערנט, כל המייצר לישראל נעשה ראש, האט ער זיך גענומען יעצט, ער האט אויפגעמישט דעם קעיס פון ברוך מרדכי לעבאוויטש, מען האט אויף אים געלייגט א מורא'דיגן משונה'דיגן פרעשור, וויאזוי האט ער צוגעלאזט אז מען זאל אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטעמס, און אז מען זאל אפבאצאלן געלט פאר וויטנעסעס און וויקטעמס, האו דיד דיס העפען? איט דאזענט סאונד נארמאל. יעצט זיצט ער איינגעלייגט, האט ער געעפענט דעם קעיס, און ער גייט עס יעצט אינוועסטיגעיטן. איז איינע פון די זאכן וואס ער האט געבעטן איז אז רבי שלמה אהרן קעלנער זאל אויכעט קומען פארווארד. האט די לויער פון רבי שלמה אהרן געזאגט, איך בין נישט דיין בהמה. דו האסט איינגעזעצט מיין קלייענט פאר גארנישט. ארייט נישט ער האט עס געטון, אבער ס'האט געדוירט ביז מ'האט אים באפרייט. געטון האט עס טשארלס היינס. דו האסט געוואוסט וואס ס'גייט פאר, מען האט דיר געזאגט, נאר דעמאלטס האסטו ליב געהאט צו טאנצן מיט די לעבאוויטשעס ווייל זיי האבן געלט. יעצט זעט אויס איז שוין נישט דא קיין געלט, צו זיי לאזן זיך שוין נישט קאסטן פאר דעם חזיר, די קינדער זיינע זענען שוין אויך געווארן סיק ענד טייערד. כ'הער זאגן אז זיי האבן אים געזאגט אז דאס נאכאמאל איף יו עווער טאטש סאמבאדי עלס עגעין, אזוי האב איך געהערט זיי האבן אים געזאגט, עמיר דיך אונז מסרס זיין. איך ווארט נאר מ'זאל דיך איינזעצן. סאו עניוועי, ס'געווארן א גרויסע טשעינדזש, און אלעס איז ווייל דער אייבישטער זעהט אז מ'שלאגט זיך, נאר פאר דעם איז למעשה האט ער יעצט אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן דעם גאנצן קעיס, ער וויל דערגיין וויאזוי מ'האט טאקע געקענט, עה, אפקויפן וויטנעסעס, איך האב דאך דאס געשריגן די גאנצע צייט. יעצט ס'איז דא אסאך זאכן וואס משך די צייט איז ארויס געקומען אלע שייגעץ שטיק ס'איז דא איינער טי או טי לעווין ער האט מודה געווען פאר א צייטונג ער האט זיך געוואלט אויפטוהן אז ער האט אריין געלייגט ביי ר' שלמה אהרן קעלנער אין זיין ווען האט ער געהאט א דעווייס וואס ער האט געקענט אויסהערן אלעס וואס ער רעדט און גראדע ר' שלמה אהרן האט עס געוויסט ווייל ער פלעגט דאך רעדן מיט מיר שעות ארוכות און אייביג האט ער מיר געזאגט נחום מען הערט מיך אויס. ער האט עס געזאגט אפן, איך ווייס, עס איז נישט קיין סוד. עניוועי, מ'האמיר ברוך השם קיינמאל נישט גערעדט וואס מען טאר נישט, און מ'האמיר קיינמאל נישט געמאכט פלענער צו טון זאכן וואס איז איליגעל, סאו ממילא איז גארנישט געווארן פון די גאנצע געשמועסעכצער. און איך האלט אז ער זאל נעמען די אלע שמועסעכצער און זאל עס אוועקלייגן, עס וועט אמאל זיין אין די האל אוו פעים, ער האט ווי נחום ראזענבערג האט גערעדט. ער וועט האבן סיקרעט ריקארדינגס פראם די ראביי, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. און. עד כדי כך איז צוגעקומען אז מען האלט שוין יעצט ביי בערנארד פרייליך, בעריש פרייליך אין יאר טו טאוזענד, וואס ער האט מאניפולירט טשארלס היינז'ס אפיס, מען האלט שוין דא ביי דעם, מען גייט צוריק אלל דע וועי, מען זאגט אם כבר אז כבר, אויב ס'איז שוין אזוי, נו, אבער שוין אלל דע וועי, עניוועי, ס'איז געווארן זייער זייער פרייליך, און זיי ווארן מורא'דיג צופרידן, אין דזשואיש וויק איז שוין געשטאנען א גאנצע ארטיקל, און די העלע ווינסטאן האט געפרעגט מיסטער טאמפסאן'ס אפיס, וואו, וואו ביסטו יעצט? מה, וואו איז עס יעצט ביסט אריינגעפאלן ווי א יוון אין די סוכה און זיי האבן נישט געוואלט ענטפערן אויף דעם סטעיטמענט? איך ווייס פערזענליך מסתם אז דאס איז די ריזען ווייל ער פילט זיך אז ער האט אראפגעברענגט די גאנצע מאראל פון די אידן, פון די אידישע קינדער, פון די קינדער רעכט, און ער פילט זיך זייער זייער נישט גוט מיט דעם ווייל עט די ענד אוו די דעי ס'שטייט אים נישט גוט דאס. איז למעשה האט ער זיך געמוזט נעמען, און ער וועט טרייען יעצט צוריק אויפצובויען זיין פרעסטידזש אז ער גייט גאר זיין דער מלך המשיח פאר טשיילד פראטעקשאן. פיין, זאל זיין אזוי. כ'האב נישט געוואוסט וויאזוי דער אייבישטער וועט העלפן, צי ס'וועט דורכגיין זיינע דריי יאר נאכדעם וועט מען אים ארויסוואוטן, צי. עניוועי, וויאזוי ס'זאל זיין, יבוא הנס מכל מקום, דער נס זאל קומען מכל מקום, איז למעשה דאס איז א מורא'דיגע געווינס, ווייל די פאליטישאנס הייבן אן צו זעהן, אז די טשיילד פראטעקשאן איז דער גרעסטער כח היינט וואס איז דא, מיט דעם קען זיך קיינער נישט שלאגן, גרעסטע פאליטישאנס זיצן איינגעלייגט, קיינער קען דאס נישט טאטשן, און עט די ענד אוו די דעי ווער ס'טאטשט עס פארט נישט גוט ווייל ער ווערט באשריבן אין אלע צייטונגען, און דאס איז וואס ער וויל נישט, ער וויל נישט זיין די דער וואס יעדער זאל פון אים רעדן, סאו יעצט. ס'הייבט זיך אן אן אינוועסטיגעישן, יעצט גייט מען אהער נעמען ברוך מרדכי מיט זיינע קינדער, מ'גייט אהער נעמען מיסטער לעווין פון טי או טי, דער וואס איז פרייוועט אינוועסטיגעיטער מיט אלע ליגנס, מ'גייט אהער נעמען אז די אלע טעיפס וואס זיי האבן געפיילט אין קאורט מיט מיסטער אלען דערשאוויץ איז געווען שקר בלאף, דאס האבן צוזאמגעשטעלט, ברוך מרדכי'ס קינדער האבן דאס צוזאמגעשטעלט, מיט פאלשע דאטומען, מיט אלעם, און אלען דערשאוויץ האט געהאלטן איין שרייען, באט איי העוו, איי העוו, איי העוו, וואס האט ער? ער האט טעיפס! הערט אויס א לצנות וואס דא גייט פאר, ער זאגט ער האט טעיפס, ער האט טעיפס האט ער, האט עם יעצט געכאפט אז ער האט, ס'איז דא אקיוזעישאנס אז ער האט געהאט צו טון מיט מיינערס, וועלכע אקיוזעישאנס איז דא? איז על כל פנים איז איז ער געגאנגען יעצט און האט ארויסגעגעבן אז מען וועט עם נאך איבערבעטן מען וועט און מען וועט און מען וועט, לסוף איז ארויסגעקומען א מורא'דיגע זאך אז ער געבט א זאג ער האט יעצט געטראפן דאקיומענטס אויף דעמאלטס ווען מען אקיוזט עם אז ער האט געוואוינט מיט די מיינערס,

קודם כל איז דא מענטשן וואס זענען בלב ובנפש געטריי, מען שלאגט זיך, ס'ליגט נישט אין דעם קיין געלט און קיין כבוד, ס'ליגט נאר חובות מיט אויסגאבן, אבער מען שלאגט זיך פארן אמת. אזוי ווי דער חפץ חיים האט אמאל געזאגט, ס'האט אים געדויערט עפעס איבער צוואנציג צו דרייסיג יאר צו מאכן דעם ספר חפץ חיים, האט מען אים געפרעגט ס'לוינט זיך אזויפיל צייט משקיע צו זיין? זאגט ער, מען מאכט א באן ס'זאל פארן פון איין לאנד צום צווייטן, ס'דויערט. צענדליגע יארן, און געווענטליך די וואס זיי ארבעטן די זעען אפילו נישט די פינישט פראדאקט ווייל ס'איז צו א לאנגע ארבעט, ס'דויערט צופיל יארן, פון דעסטוועגן דאך טוט מען עס, פארוואס? ווייל עט די ענד אוו די דעי וועלן קענען מענטשן פארן פאר די רעסט אוו דעיר לייף, פאר איטערניטי וועט מען קענען פארן מיט די באן, די זעלבע דא אויכעט, עט קומען אמאל א צייט ווען טשילדרען וועלן זיין א הונדערט פערסענט סעיף מיטן אייבישטנס הילף, און ממילא. איז עס ווערט, ס'ווערט יעדע פעני, איטס ווארט עווערי פעני ענד עווערי עפערט, סאו יעצט גייט זיך אנהייבן אן אינוועסטיגעישן וויאזוי דאס איז צוגעקומען צו דעם, מיט די אלע לגיונות, און וויאזוי מ'האט געקענט קויפן די וויטנעסעס און די וויקטימס פאר געלט בשעת מ'איז אין מידל אוו א הירינג, יעצט די שאלה וואס איז נישט פארענטפערט איז, טשארלס היינס האט דאך דאס אלעס אנגעדרייט, ווען ער, מיסטער טאמפסאן האט איבערגענומען האבן דאך אונז אים אלעס פארציילט וואס דא גייט פאר, למעשה. דעמאלטס האט ער געוויזן אונז א קאלד שאולדער, און יעצט וויל ער אנהייבן צוריק צו עפענען דעם קעיס, איטס אקעי, ביי אונז איז עס פיין, די עווידענס זענען דא, אלעס איז דא. יעצט ר' שלמה אהרן קעלנער'ס לויער זאגט איך גיי נישט קאאפערעיטן, נאר אז מ'עט מיין קלייענט אויכעט געבן א טיים אין קאורט, און מ'עט מברר זיין פארוואס מ'האט אים איינגעשפארט, פאר נאו גוד ריזן האט מען אים געלייגט אין דזשעיל, און לויט ווי ס'זעהט זיך אויס גייט מען סוען מיסטער טשארלס היינס אויכעט. ס'הייבט זיך ערשט יעצט אן רבותי, מ'זאגט אויף ענגליש איז דא א שפריכווארט יו עינט סין נאטינג יעט, דו האסט נאך גארנישט געזען, דו מיינסט אז דו האסט געזען, דו האסט נאך גארנישט געזען, עניוועי, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער אייבערשטער פירט די מלחמה, אונז זעמיר נאר אזאלעכע אויפן שאך טעבל, און דא אזאלעכע פערדלעך, ס'דא לויפערס, און קעניג, קעניגן, און ס'איז נאר אזאלעכע שטיקלעך האלץ. אבער איינער ריקט די אלע זאכן, אונז זעמער די האלץ, אונז זעמער די פערדלעך, אונז זעמער די לויפערס, אבער איינער פירט עס און דאס איז דער הייליגער באשעפער, סאו דאס איז א מורא'דיגע זאך און א מורא'דיגע געווינס וואס אונז האמער אז ס'רירט זיך שוין ווידער צו אונזער פעיווער, ווייל איך האב דאס געשריגן פאר אלע פאר די עף בי איי, איך האלט פאר יעדן איין שרייען, עטס האטס געהערט דעם שיעור מסתם פאריגע וואך אויכעט, איך האב געזאגט איך האב. א מורא'דיגן פראבלעם, אונז האמער טאקע א מורא'דיגן עדיוקעישן מיט אן אוועירנעס אבער דאס איז אלעס גוט ביז מען כאפט נישט קיין קינד, טאמער האט מען שוין חלילה געסטרייקט א קינד דעמאלטס זעמער אונז פיניש פאר לייף, דאס קינד איז פיניש און ס'איז נישט דא צו וועם צו גיין ווייל מיסטער טאמפסאן האט אלעס אין דער ערד געלייגט. און דער מעסעדזש גייט דורך זייער קלאר, איטס געטינג פארווערד און ס'פארט דורך. עניוועי, דאס איז איין זאך וואס איך וויל. זייער וויכטיג מעורר זיין און דער עולם זאל אנהייבן צו זיין אביסל פרייליך. יעצט עמער גיין ווייטער. כ'האב ענק געזאגט אז איך גיי ענק זאגן וועגן אן אומגליקליכע ביטערע פרשה. ס'איז דא פון די בעסטע ישיבות היינט אין מאנסי, די קעדילעק פון די ישיבות איז די ישיבה נועם אלימלך, וואס דער וואס האט עס געגרינדעט און ווער ס'פירט עס, איז הרב הצדיק ר' יוסף מאיר מאיר, כ'דענק ס'איז געווען אמאל מיט אפאר יאר צוריק א אינצידענט, בחורים זענען געפארן נאך פורים צוריק אין די ישיבה, און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן חוזק פון מיר, דאס איז נאך געווען די צייטן ווייסט ווען מען האט נאך געמיינט אז די חזירים געווינען, זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן חוזק און ס'איז געווען פרייליך אין באס. די סוף איז געווען אז א בחור האט געגעבן א זאג אז לאמיר אראפ נעמען די מחיצה און עס אריבער ציען אויף נחום ראזענבערג און אים אנהאקן די ביינער. עניוועי, איך בין למעשה דערגאנגען ווער דער בחור איז געווען, און ער איז געווען א בחור פון די ישיבה פון נועם אלימלך, און איר ווייסט נישט וואס דער בחור האט געמוזט טון, ער האט געמוזט מיך אפקאלן, ער האט געמוזט אראפקומען צו מיר, ער האט מיך געמוזט איבערבעטן, ווייל דער ראש ישיבה האט געזאגט ווען נישט קענסטו נישט דארטן בלייבן, איך בין נישט מגדל ווילדע חזירים זאגט עניוועי, דער ר' יוסף מאיר. מאיר, האט די וואוילע ישיבה, און דארט איז געווען אן איינגעשטעלטער, און דער איינגעשטעלטער האט נעבעך מכשיל געווען עטליכע בחורים, יעצט דער בחור מיט וועם איך האנדל איז זייער א תמימות'דיגער בחור, און מען האט אים אריינגעשלעפט אין א קאר, דער מגיד שיעור, און ער האט אים מסביר געווען, און ער האט מיט אים געטון וואס מען טאר נישט, אויכעט מיט מציצה בפיך, רחמנא ליצלן, עניוועי. למעשה פרעגט דער בחור דעם מגיד שיעור, זאג מיר, דו ווייסט אז מען טאר דאס נישט טון? זאגט ער, איך טו עס מיט אזאלכע הייליגע כוונות, אז דו ווייסט נישט וואסערא טובה איך טו פאר דיר. איך רעד דערפון באריכות ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן, יעדע זאך וואס איז קעגן די תורה איז נישט דא קיין הויעכע כוונות, ס'דא איין כוונה, כוונת הארי, מה ארי דורס ואוכל כך עם הארץ דורס ובועל, רחמנא ליצלן. עניוועי, וויל איך ענק קודם זאגן ווער דאס איז, מ'זאל אביסל וויסן. ס'דא א איד וואס ער האט געהייסן ר' אהרן טייטלבוים. ער האט געוואוינט העכער דעם דיין אויף ראס סטריט. אמאל האט ער געוואוינט אין קרוינהייטס, ער איז אריינגעקומען דא וויליאמסבורג, און האט זיך באזעצט ביי זיין איידעם. יעצט, דער ר' אהרן האט געהאט א זון וואס ער האט געהייסן. רב לייביש. ער האט נאך א זון וואס ער האט געהייסן רבי שמואל טייטלבוים. אבער איך גיי יעצט נישט אריין אין דעם שמואל, אין דעם צווייג פון רב שמואל, איך גיי דא פון רב לייביש. רב לייביש האט א זון וואס ער הייסט רבי ירמי' טייטלבוים. ער איז אן איידעם ביי רבי מענדל פרידמאן. ער איז א שוואגער מיט רבי חזקל רוט'ס איידעם פרידמאן. פארשטייסט? און ער האט א זון וואס ער הייסט משה אלי' טייטלבוים. ער איז א איידעם ביי הרב הגאון ר' שיע לייפער דער וואס ס'דרוקט עוז והדר. סאו ס'גייט אזוי ר' אהרן טייטלבוים ר' לייביש ר' ירמי' ר' משה אלי'. יעצט ר' לייביש האט א ברודער האב איך ענק שוין געזאגט וואס ער הייסט שמואל ער האט אויך א ברודער וואס הייסט ירמי' ער האט א זון וואס ער הייסט ירמי' אבער האט א ברודער אויך וואס ער הייסט ירמי'. און ער האט א ברודער וואס ער הייסט ליפא וואס ער איז אן איידעם ביי קיוויאשדער רב. עניוועי, יעצט דער ר' אהרן איז אזא חשוב'ער איד געווען, ער האט געהאט פיר איידעמער וואס זיי זענען געווען אלע גרויסע תלמידי חכמים און דיינים, איינער איז יעצט ר' חיים מנשה פרידמאן וואס ביי אים האט ער געוואוינט אין הויז, און דער אנדערער הייסט ר' יעקב יוסף האלבערשטאם וואס ער איז דער טאטע פון חיים שיע האלבערשטאם דער טאטע פון די ממזר ריקאוטס. און ער האט נאך אן איידעם ר' יצחק מאשקאוויטש דער דיין פון נייטרא, און ער האט נאך אן איידעם וואס רופט זיך שאמשאנער רב, ער הייסט אילאוויטש, ער איז געווען אמאל דער בוקקיפער אין סאטמאר, היינט איז ער א רב, אבער דער'ס נאו פראבלעם אין דעט. יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי, אזא חשוב'ע געערטע משפחה, און יעדער ווייסט היינט אז מ'רודפ'ט די חזירים, איז געגאנגען דער משה אלי' דער זון פון ירמי', וואס ער איז דער זון פון ר' לייביש און דער זון פון ר' אהרן, און ער איז אן איידעם ביי ר' שיע לייפער, און ער איז געגאנגען מטמא זיין בחורים בשעת מ'האט אים געגעבן אין די בעסטע ישיבה א גוטע שטעלע, און ס'איז דא דארטן נאך איינער א אינגערמאן וואס האט אויך מטמא געווען בחורים, נאר יענער איז נישט אנטלאפן אויף ארץ ישראל, ער איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, אזוי ווי ער איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, אונז האלט מען אים ביין אויפפיקן, מען האלט אים ביין ענג מאכן אזוי ווי מ'האט ענג געמאכט פאר גרינהאוז. גרינהאוז'ס משפט האט זיך שוין אנגעהויבן די וואך.
מען וויל וויסן ווער ס'האט אים געגעבן פאספארטן צו אנטלויפן, מען וויל אלעס דערגיין, און ס'איז דא צוויי מיידלעך וואס זאגן, אז גרינהאוז האט זיי געטאטשט, האט נישט געוואלט האבן סעקס מיט גרינהאוז, האט ער געזאגט, ס'איז גוט, טריי עס אויס, וועסטו זען, ס'איז נישט שלעכט, קום טריי עס אויס, און די זעלבע טוען אלע חזירים, די זעלבע האט ער געטון, דער משה אלי' טייטלבוים, ער האט געזאגט פאר די בחורים אז. קענסט נעמען די זרע אין מויל, ס'איז זיס, דארפסט דיך נישט זארגן, רחמנא לצלן, פוי! און וועגן דעם רעד איך אזוי גרעפיק, ווייל איך וויל אז די דער עולם זאל פארשטיין, ווען מען מאלעסטעט א קינד, מאלעסטעט מען אים מיט אזא רציחה, מיט אזא מין שמוציגקייט, אז ס'איז דען א וואונדער פארוואס די קינדער גייען אראפ פון וועג און זיי ווערן משוגע? ס'איז דאך נישט מער ווי נארמאל מען זאל משוגע ווערן, עקסקיוז מיי פרענטש מיט מיי עקספרעשן. רבותי, איטס ע סלאו מאווינג וויהיקל באט איטס מאווינג די רייט דירעקשאן. יעצט וויל איך ענק זאגן, קודם קענט עטס זעהן די מוסר השכל פון די מעשה, ווער זענען געווען די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, די משפחת הסרחי, משפחת חזירים, יצחק מאשקאוויטש, דער נייטרא דיין, ער איז דא א פעטער צו אן עלטער פעטער זיינער, דער סאטמארע דיין איז זיין פעטער צו אן עלטער פעטער, זיי האבן זיך אנגענומען פאר די משפחה מען זאל נישט ארויסלאזן די חזירים אין די גאס, אז די וועלט זאל וויסן פון זיי. איר הייבט אן צו כאפן וואס דא טוט זיך יעצט. ר' חזקל ראטה האט אן איידעם דעם פרידמאן, רבי אהרן פרידמאן, דער איז אויכעט דא אין די משפחה, ווייל ר' מענדל פרידמאן איז דער שווער פון ירמי', סאו ער האט נישט געהאט וואס צו טון נאר ער איז אויך געגאנגען אונטערשרייבן, וואס שרייבסטו אונטער? דו האסט דאך מיר געקענט פון מירון, איך בין געווען אלע יארן מיט דיין שווער אפאר מאל א יאר, איך האב דיר דאך, אונז זעמיר דאך געווען ידידים. נאר וואס? האסט נישט געקענט רעזיסטן האסטו אונטערגעשריבן. יעצט, פאריגע וואך האב איך מסביר געווען אז ס'איז געווען צוויי וואס זענען שפעטער געווארן שוואגערס, איינער הייסט זלמן לייב פיליפס און איינער הייסט ר' לייביש טייטלבוים, זיי האבן זיך ארומגעשפילט אויבן אין סענסריט מיט משכב זכר, דאס איז אלעס געווען מותר, נאר זלמן לייב פיליפס האט געהאט א פראבלעם אז נחום ראזענבערג האט א מניוואלישן האטליין, יעצט זעהט עטס פארוואס, ווייל זלמן לייב פיליפ איז א שוואגער מיט. רבי לייביש טייטלבוים. און רבי לייביש טייטלבוים איז דא א משפחה מיט רבי אהרן טייטלבוים, ווייל רבי חנן מיט רבי אהרן זענען געווען א פעטער מיט א נעפיו, און רבי לייביש טייטלבוים איז דאך א זון פון רבי חנן, סא זיי גייען מאכן מניוולת און זיי האבן א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין. יעצט זעט איר וויאזוי די גאנצע רבנות, אלע ראבינאטן זענען צוזאמגעשטעלט פון די גרעסטע חזירים פון די שטאט. דאס איז וואס כ'האב געוואלט אז איר זאלט עס וויסן. יעצט מ'האלט אים ביים אויפפיקן, מ'וועט אים אם ירצה השם אהיימברענגען, און פארטיג. יעצט כ'האב באקומען א ידיעה אז סרול האגער המצרי איז געפארן אויף אסטראליע, און די חברה געבן אים א קאלד שאולדער. יעדער ווייסט וואסערע א חזיר ער איז און א מניוול. ער קען שוין נישט פאפן היינט די וועלט. ס'פארט ארום. די פרשה וואס כ'האב דערציילט וועגן וויזשניצער מוסד, ס'איז דא עפעס א מנהלת דארטן, צו א טיטשער וואס זי הייסט פרידלענדער,

ביז ווי איז זי געגאנגען? דאס איז וואס דא גייט פאר. עס גייט זיך מוזן אויסטרעטענען. און סרול האגער המצרי דיין נאמען פארט זייער ביטער ארום. און זיי זאגן אלעס, זיי געבען אים א קאלד שאולדער. כ'האב נישט געוואוסט ער איז אזא חיה רעה. א חיה פון וואלד איז ער. לא די ער קען נישט מחנך זיין קיין מוסד. גייט ער נאך וועלן אונטערברענגען אן אנדערן מענטש. יעצט איז דא נאך א זאך. ס'איז דא א ועד משמרת הברית. טאמער א מוהל האט הערפיס איז מאכט מען זיכער אז ער זאל נישט קענען מל'ען? איך ווייס נישט צו מען מוז האבן סתם פראטעקציע, איך מיין ס'איז דאך אזוי ווי אלע אידישע ביזנעס מיט אלע כלי קודש. יעצט על כל פנים איז דא דא א גאנצע ועד משמרת הברית, די יצחק אייזיק אייכנשטיין, און איינער שמחה קלאר,

עניוועי, איז וויל איך נאר זאגן פארן עולם אז זעהט אויס ס'איז שוין יא דא עפעס געווארן נאך די אלע הערפיס, קען זיין ער האט הערפיס צו וואס, איך ווייס נישט, איך וויל ענק עפעס זאגן, הערפיס קען מען דערקענען אויף די ליפן, בפרט נאך ווינטער, איך האב געזעהן די ווינטער ביי א ברית א מוהל האט געמל'ט, זאג איך אים אנטשולדיגט איר האט הערפיס, פרעגט ער מיך פון וואנעט ווייסטו, זאג איך עס ווייל איך זעה אויף דיינע טשעפ ליפס אז ס'איז הערפיס, זאגט ער מיר דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן איך האב טאקע, נאר וואס? איך מאך מציצה, איך טריי אז די ליפן, די בלוט פון די ליפן זאל נישט טאטשן דאס קינד'ס בלוט, פארשטייסט וואס ער געבט אבאכט אויף, אז טאמער טאטשט עס עס אן ווערט דאס קינד קראנק און ער קען שטארבן, ער וואטשט אזוי אינמיטן די ברית, אנבעליוועבל. שוין, יעצט וויל איך זאגן צוויי קליינע דבר תורות און נאכדעם וועט מען צוקומען צום שיעור. איינס איז אז ס'האט מיר דערציילט יעצט א רב. אונז האמיר דאך א גאנצע מלחמה, די קוקערנס, געווענטליך נאכדעם ווען די פרוי טובל'ט זיך וואקט זי ארויס, ווייל זי וויל נישט אז זי זאל דארפן פארשעמען א פרוי זיך צו זעהן נישט אנגעטוהנערהייט, יעצט אמאל פלעגט מען עס טוהן אז זי האט ארויפגעלייגט אויף איר א ליילעך אזוי אז זי זאל נישט קוקן, היינט די מאדערענע וועלט ווערט דאך מער מאדערן, מענדעלע חזר האט געלייגט א געהעריגן גלאז מען זאל גארנישט זעהן, מען האט עס אראפגענומען. באט עניוועי, איז למעשה דערציילט מיר יענער רב אז ס'איז געווען יעצט א מעשה אין א מקווה וואס א פרוי האט געהאט עפילעפסי, מ'האט נישט געוואוסט, ס'איז נישט געווען ממש יעצט, שוין געווען אפאר חדשים צוריק, ווייל איך שלאג מיך שוין לאנג אז מ'זאל נישט משנה זיין פון דעם אלטן וועג, די קוקערן זאלן נישט ארויסגיין, ווייל איך טענה, די קוקערן האט צוויי תפקידים, איינס איז, זאל זען א חציצה, זאל זען אז די האר איז ארונטער אונטערן וואסער, און זאל זען אז ס'נישט דא קיין חציצה, און די צווייטע זאך איז, איז דאס נאך פונקט אזוי וויכטיג ווי די ערשטע, ס'איז הייס, ס'איז זומער, ס'איז אין א קעלער, א מקווה, וואס טוסטו אז א פרוי פאלט צאם, מען דארף רופן די הצלה? און די רבנים האבן אייביג געלאכט פון מיר, דו ביסט דאך צודרייט במילא, פארשטייסט? גוט. עניוועי, למעשה זאגן זיי יעצט אז איך בין גערעכט ווייל א פרוי האט געהאט עפילעפסי, זי האט קיינמאל נישט דערציילט קיינעם, און די קוקערן איז ארויס, זי האט געזאגט דו ביסט טהור, זי איז ארויס, און למעשה אויפן די שטיגן האט זי געכאפט דעם אטעק און זי איז אריינגעפאלן אין מקווה און זי איז געשטארבן, דערטרונקען און געשטארבן. איז דאס איז זייער א וויכטיגע זאך וואס אונז דארף מיר וויסן אז ס'איז ס'נישט ס'נישט קיין געים דיס איז נאט א געים און איך זאג נאכאמאל מ'זאל נישט משנה זיין פון די אלטע מנהגים די קוקערן זאל זיין אינעווענדיג די גאנצע צייט און ווען די פרוי טובל'ט זיך און זי קומט ארויס זאגט איר טהורה און זי געט איר א האנטוך אדער א ליילעך זאל זיך צודעקן און ביז זי קומט נישט ארויס זאל די קוקערן נישט אוועקגיין. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב גערעדט פאריגע וואך וועגן די פיר גלות און ס'איז דא א פיפטער גלות פון ישמעאל כ'האב ענק געזאגט. ס'ווערט געברענגט פון ר' חיים וויטאל אין עץ הדעת טוב, אין קאפיטל קכ"ד אין תהלים שטייט, שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו, כבר ידעת דו ווייסט כי הגלות אינה אלא ד', בבל ומדי ויוון ואדום, אבל עוד עתידים ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל, כנזכר בפרקי דרבי אליעזר, דאס וואס איך האב געברענגט פון פרקי דרבי אליעזר, און במדרשי חז"ל, אין זוהר פרשת לך לך, איך האב די אלע זאכן געברענגט, און אין זוהר שטייט נאך מער, עס שטייט כי ישמעאל להיות בן אברהם, ווייל ער איז געווען א זון פון אברהמ'ן און ער האט זיך געמל'עט און ולא פרע, שמל ולא פרע ער האט נישט געמאכט קיין פריעה, ממילא ווערט ער אנגערופן פרא אדם, ער איז נישט אינגאנצן א מענטש, ער איז נישט א אדם השלם נאר ער איז א פרא אדם, די. שאר ד' גליות זאגט ר' חיים וויטאל הם משולות אל החיות כנזכר בספר דניאל דאס איז דארטן אין ספר דניאל והנה דוד המלך נתנבא ברוח הקודש במזמור זה כל מה שישראל עתידים להיות בגלות הנזכר אין דעם קפיטל קכ"ד איז דוד המלך רעדט פון די אלע זאכן ווי די אידן זענען געדארפט זיין אין די גלות'ן, יעצט זאגט ער והנה בהיות ישראל בגלות ארבע ווען די אידן וועלן זיין אין פערדן גלות הם עתידין לומר לולי ה' שהיה לנו כלומר עתה בד' גליות אלו היינו אובדין לגמרי וואלט מען שוין געווען אינגאנצן פארלוירן זאגט ער עוד יש גלות חמישי אחרון לכולם וקשה מכולם ס'איז דא א פיפטער גלות און דאס נאך הארבער פון אלע והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם ואינו נמשל לחיות ס'איז נישט די חיות וואס ס'איז געווען אינעם חלום פון דניאל. ואז יאמרו ישראל באופן אחר, והוא לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כי לולי אדם לסיבת היותו בן אברהם ויש לו זכות אבות, ווען נישט דאס וואס ישמעאל איז א זון פון אברהם און ער האט זכות אבות כמו שמצינו שאמר לו אזוי ווי אונז געפינען מיר אז אברהם אבינו האט געזאגט לו ישמעאל יחיה לפניך, דעמאלס וואלט מען בכלל נישט געקענט. באצוימען אזא ווילדן באשעפעניש אזא פרא אדם ווי ישמעאל, וגם יש לו זכות המילה, ער האט אויכעט זכות המילה. זאגט ר' חיים וויטאל א מורא'דיגע זאך, כי לכן נקרא ישמעאל, וועגן דעם הייסט ער ישמעאל על שעתידין ישראל לזעוק צעקות גדולות בימי גדלותו, ווען מ'וועט זיין אין גלות ביי ישמעאל וועלן די אידן שרייען געוואלדיגע גרויסע קולות, ואז ישמע קל ויענם דעמאלטס וועט זיי דער אייבישטער אויסהערן און ער וועט זיי ענטפערן כי לפי ששאר אומות תמיד היתה בהם ממשלה על שאר אומות ולא כן ישמעאל שתמיד היו הערביים שוכני אהלים זענען קיינמאל נישט געווען אינאיינעם מיט אנדערע פעלקער זענען אלץ געזעסן אין אהלים און מדבריות זענען געזעסן אין מדבריות מיט אהלים ואינם עסוקים עם זולתם און זיי האבן נישט קיינמאל געהאט קיין שייכות מיט אנדערע, אלא נמשלים לליסטים היוצאים ומפקחים בני אדם וחוזרים לאהליהם, זיי גייען ארויס, זיי גנב'נען פון מענטשן און זיי גייען צוריק, כמו שכתוב והוא יהי' פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, ואחר כך עתידים למלוך על העולם ועל ישראל, זיי וועלן אמאל קעניגן אויף די גאנצע וועלט און אויף די אידן, וזה יאמר בקום עלינו אדם, אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש ויקום מלך חדש, זאגט דער זוהר, אז וואס די אידן וועלן דעמאלטס זאגן בגלות ישמעאל שקם הוא הרב יהי', דער אראבער איז אויפגעשטאנען משפלות אדם פון דעם נידריגסטן פון א מענטש, זיי האבן אפילו נישט געהאט קיין היים, נישט געהאט קיין רעגירונגען, גארנישט, נישט קיין שטעט, זענען ארויף לרום המעלה כנודע, אזוי טייטשט ער דא ר' חיים וויטאל. יעצט ברענגט ער פון זוהר הקדוש פון פרשת פנחס און פון פרשת ויקרא ביי דעם ענין פון ניסוך המים פון סוכות, זאגט ער אזוי, די כוונה פון די אלע גוים אין די גלות'ן איז געווען להמיר דת ישראל שלא יעסקו בתורה, מ'זאל. מאכן אידישע קינדער זאלן ווידערשפעניגן די אידישע געזעצן, זאלן נישט לערנען תורה ולא יקיימו את המצוות כנודע בזמן השמד. זאגט ער, דאס איז ביי אלע אנדערע גלות, מה שאין כן בגלות ישמעאל שהם רוצים להרוג נפשות וגופות ולכלות הממון של ישראל לבלעם חיים, אז זיי ווילן הרג'נען די אידישע גופים און די אידישע נפשות, אויסצולאזן זיך די אידישע, ס'זאל זיך אויסלאזן די אידישע געלט און זאלן זיי איינשלינגען לעבעדיגערהייט ולא להשאיר להם שורש וענף, נישט איבערצולאזן א שורש און אן ענף. און ער זאגט דאס איז דער ענין פון די אנוסים אין ספרד און אין פארטוגאל, וואס טויזענטער פון די אידן האט מען נעבעך אויסגעשמד'ט, און אסאך האבן זיך ארויסגעכאפט און זענען צוריקגעקומען צו אידישקייט און זענען נישט פארפאלן געווארן. צווישן די גוים, דאס איז געווען די ד' גלות, זאגט ער, מה שאין כן בגלות ישמעאל שעתידים להצר את ישראל צרות קשות ומשונות, מ'עט מיצר זיין פאר אידן אזאלעכע שלעכטע צרות און משונה'דיגע צרות לא נראה כמותם וואס מען האט נאכנישט געזען אזאלעכע צרות אויף די וועלט, יעצט רבותי האלט מען ביי דעם, מען זעט אפן אלעס, האב איך געוואלט זאגן אז כ'האב מיך יעצט דערמאנט, כ'האב דאך נישט צופיל צייט צו לערנען, כ'האב מיך דערמאנט. אז באמת איז דעיס א גרויסע מחלוקת, נאך אין חומש איז א גרויסע מחלוקת צו ס'עט זיין א פיפטער גלות צו נישט, די מחלוקת געפינט זיך אין במדבר קפיטל כ"ד פסוק כ"א, איז דאך דא אן אבן עזרא וואס ער רעדט וועגן דעם פיפטן גלות וואס איז געווען, די חיה וואס דניאל האט געזען, שרייבט דער רמב"ן, דאס איז נישט די חיה וואס דער אבן עזרא מיינט אז דאס איז ישמעאל, ניין, נאר דאס איז גאר אדום. קומט אויס אין דעם גאר א מחלוקת אין די ראשונים שוין, און אין די קבלה ספרים ווערט געברענגט, איז במילא, כ'האב גערעדט דערפון פאריגע וואך. און ס'איז צוגעקומען נאך אביסל ידיעות האב איך עס געוואלט שערן מיטן עולם. און דאס איז אויפן פסוק וירא דאס איז אין פרשת בלק וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך. עניוועי, דער עיקר איז רבותי מען מוז אנהייבן באמת תשובה צו טון, ווייל צו ס'איז דא א פיפטער גלות ישמעאל צו נישט איז א מחלוקת, אבער. וואס ישמעאל טוט יעצט מיט אונז, קען זיין ס'איז נישט אונטערן נאמען גלות, ס'קען זיין ווייל אונז זינדיג מיר, אונז האמיר געלאזט די קינדערלעך מטמא זיין, די אלע תינוקות של בית רבן, מ'האמיר די אלע פסול'ע גיטין, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אין לונדון איז געשען נעבעך זעקס דערטרענקעניש, מענטשן האבן זיך דערטראנקען, זעקס מענטשן, די לעצטע צוויי דריי יאר, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. ווייל די גמרא זאגט אף על פי שד' מיתות בית דין בטלו דין ד' מיתות בית דין לא בטלו, טובע בנהר איז חנק, אשת איש איז חנק, ס'איז דארט דא די באקאנטער שידוך האכהייזער ביקסנשפאן, זיי האבן שוין א מיידעלע וואס הייסט לאה זי איז פיר יאר אלט, און יעצט איז געבוירן געווארן אין וויזשניץ אויכעט, דאס איז א מיידל, יעצט איז געבוירן געווארן א יונגל אין וויזשניץ אין בני ברק, יעצט געדענקסט דער גבאי פון מענדעלען האט געטוהן א שידוך און ער האט זיך אויסגעלאכט, מענדעלע איז געקומען אויף די קידושין און אפילו רב לאנדא איז געווען דארטן ביי די קידושין, בקיצור יעצט הער איך איז געבוירן געווארן אין בני ברק א יונגעלע, סאו די יונגעלע וועט מעגן נעמען דאס מיידעלע ווייל א ממזר איז דאך מותר בממזרת נישט קיין שום פראבלעם, דער יונגערמאן האט געהייסן יאסל מאוזעס. על כל פנים, ליידער ליידער וויאזוי פירט זיך אויף כלל ישראל, ס'איז ממש א שרעק מיט אן אומגליק. יעצט ישראל האגער המצרי איז געפלויגן אויף אסטראליע נאך געלט, אויסער דעם וואס מ'געט אים דארטן א קאלד שאולדער, וויל איך אים זאגן אז דארט איז דא זייער שטרענג טשיילד מאלעסטינג, סאו זאלסט חלילה נישט ווערן סטאק מיט קיינעם דארט ישראל האגער. ס'איז דא איינער יעצט א ליובאוויטשער איך האב אים גערופן אייביג טובל ושרץ בידו, מודה געווען אויף דרייסיג קאונטס פון טשיילד מאלעסטינג, יעצט גייט מען זעהן. וואס מען טוט מיט אים. יעצט איז אויך דא די פאליטישאנס וואס זיי אינדארסן די געי מערידזש, וואס אויף דעם דער אייבישטער אויך ברוגז, מען דארף וואטשן, דער אייבישטער זאל חלילה נישט האבן קיין חרון אף אויף אונז. ס'איז דא איינער דזשערי נאדלער, ער איז אין בארא פארק און אין מאנהעטן ביי אלע פרומע אידן איז ער דארטן דער קאנגרעסמאן. למעשה ער איז געווען אין וואשינגטאן היינט אין א גרויסן פראטעסט פרא געי, איז דאס נישט קיין חילול השם? און אז אונזער אייבישטער זאל ליידן פון ענק? נאכדעם איז דא איינער וואס איז א שרייבער אין די פלעטבוש דזשואיש דזשורנאל ער הייסט דוד ראזענבערג והוא לא היה בתוך העדה ס'איז נישט דער דוד ראזענבערג וואס ער באקט מצות וואס ער זאגט ווילאנג איך האב נישט א צעטל פון א רב אז מ'מעג מיר פארקויפן מצות זאל איך עסן כרעמזלעך פסח ביינאכט נע ס'איז אן אנדערער ער איז אויכעט פרא געי און ער איז א שרייבער אין דער פלעטבוש דזשואיש דזשורנאל און ער איז דער וואס ער פראמאוט געי. און וועגן דעם זאלט איר וויסן גייט אמעריקע אונטערגיין, ס'איז דא יעצט גרויסע ראיאטן אין באלטימאר אין די אידישע געגנט אין רייסערסטאון, ס'איז געפערליך, ס'האט זיך אנגעהויבן אין פערגוסאן ס'האט זיך אריינגעצויגן אויף באלטימאר, פערגוסאן האט געמיינט א זייט אויגן, יעצט זעט מען אז באלטימאר נאך אסאך מער ארגער, זיי האבן אנגעצינדן א סטאר ס'האט געברענט אנדערטהאלבן טעג, רבותי אונז זעמער אזוי נישט סעיף אז. כ'ווייס נישט פארוואס מ'נעמט זיך נישט אין אכט אז אונז זעמער אראפגעפארן ממש אינגאנצן פונעם גלייכן וועג און נאכדעם שרייען רבונו של עולם העלף, איך זעה דא שטייט פון ר' חיים וויטאל אז ישמעאל האט אויכעט געוואלטיגע זכות אבות ווייל ער איז אברהם אבינו'ס אן אייניקל, איי ער איז א רוצח און ער איז א גזלן און ער איז א נואף, אבער ביי אים איז אנדערש ווייל ער איז א גוי. אונז אידן מיט אונזער קדושה וואלט מען געדארפט משפיע זיין אויף די גוים און זיי לערנען זייער תורת השם וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון זיי, טוהן מיר עס נישט וועט דער אייבערשטער חלילה אויסלאזן דעם כעס צו אונז. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז א זאך וואס איז נישט א פאבליק אישו, אבער אזוי ווי ס'איז געווארן זייער א פארפלאנטערטע זאך וויל איך רעדן דערפון. אסאך מענטשן ווייסן מיין טאטע זאל זיין ביז הונדערט און צוואַנציק איז אן עלטערע איד ער איז שוין אין די הויעכע תשעים קיין עין הרע אין דער היים קען ער נישט זיין האט מען אים אריין געגעבן אין א נורסינג האום אין פרידוואלד לעבן סקווער יעצט וואס איז געשען איז אז פאר דריי וואכן צוריק האבן זיי געטוישט די רעספערעיטער. דא מענטשן וואס זיי קענען שוין נישט אליינס אטעמען געהעריג האבן זיי אזא מאשין וואס ס'העלפט צו אטעמען האט מען עס געטוישט איז בין איך געווען דא פאריגע וואך שבת. מען האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל ווייל ס ד ס'האט אים אנגעהויבן ווען מען האט גע'אטעמט האט עס אים אנגעהויבן אזוי צו אטעמען אזוי ווי איינער געט אים א באקס בום בום בום מען אריינגעפירט אין שפיטאל אלע ווייטעלס איז געהעריג ס'פעלט אים ברוך השם גארנישט מען האט אים אהיים געשיקט בקיצור אפאר טעג שפעטער איז געווען די זעלבע זאך נאכאמאל דאס הייסט ער האט קיינמאל זיך נישט געהעריג בארואיגט ער האט אלץ געהאט די משונה'דיגע זעצעס. אבער אז מ'טרעפט גארנישט זאגט מען גיי אהיים. עניוועי, אונז האמיר שוין געטראכט פאר די ווארסט. איז בייגעפאלן פאר מיין ברודער, אפשר האט עס צוטון מיט די מאשין וואס מ'האט געטוישט. האמיר אלע אנגעהויבן צו טראכטן, יא, ניין, ניין, יא. די מענעדזשמענט אין די נורסינג האום דא האט געזאגט אה, ס'קען נישט זיין ווייל זיי האבן זיך נאכגעפרעגט ביי א. איך וויל נישט זאגן וועלכע נורסינג האום זיי האבן זיך אלץ נאכגעפרעגט, אבער דארטן איז עס פול מיט אידן. איך וויל עס נישט זאגן פשוט וועגן א לאוסוט ווייל קען זיין. די נורס וועט מיר זאגן אז זי האט נישט געזאגט, זי האט יא געזאגט, איר קענט דאך די ביזנעס, מען דארף וואטשען וואס מען טוט, עניוועי איז למעשה איז דא א אפאר אידישע נורסינג האומס וואס האבן עס אויך געטוישט צו דעם, למעשה דא איז אויסגעקומען אז ס'האט נישט גוט געארבעט פאר אנדערע אויך נישט. ס'איז געווען א פרוי וואס איז כמעט קיינמאל נישט געווען אין שפיטאל אכט יאהר, יעצט איז זי יעדע צווייטע טאג געווען אין שפיטאל, ס'איז ממש עס האט זיך געמאכט עפעס אזוי מורא'דיג, האט די נורסינג האום אנגעהויבן צו זעהן אז יא, ס'קמוז זיין די מאשין דיפעקט, מ'האט אראפגעברענגט דעם גרויסן ענדזשעניר פון די קאמפעני, בקיצור ער האט נישט געקענט אויספיגערן פארוואס די אלטע מאשין האבן גוט געארבעט און די נייע נישט, קיצור איך האב געטענה'ט איך וויל צוריק די אלטע מאשין. בקיצור מ'האט צוריק געברענגט די אלטע מאשין ס'טייטש אזוי מ'האט צוריק געברענגט א נייע מאשין מיט די אלטע ווערזשען פון אן אמעריקען קאמפעני נישט פון איך ווייס פון טשיינע צו פון ווי די שפילערייס די טויס קומען ס'איז לייף סופארט פאר א מענטש עס איז טויס עניוועי צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ יעצט בשעת ווען איך ריקארד דא בין איך דא אין די נורסינג האום אלע שיקט מען צוריק אלע יעצט איך בין נישט דא איבערצודרייען די גאנצע שטאט אין די מעדיקעל פיעלד נאר איך וויל ווארענען יעדן משפחה, האסט א טאטן אין א נורסינג האום, ער האט א טרעיק, טרעיק מיינט אז ס'העלפט אים צו אטעמען, ער האט א לאך אין האלז און ס'העלפט אים צו אטעמען, און ער קען אויף דעם לעבן יארן יארן, און אסאך מאל קען מען אראפ ווינען אויכעט פון דעם, איז וויל איך ענק זאגן, ס'יעצט געווען א פראבלעם, און איך האב א ליסטע וואס מ'האט מיר געזאגט פון וועלכע נורסינג האומס מ'האט אלץ געפרעגט רעפרענסעס, און איך בין זיכער אז דארט איז אויכעט דא פול מיט פראבלעמען, ווייל דא אליינס אין דעם נורסינג האום ווי מיין טאטע איז, איז דא פול מיט פראבלעמען, נאכדעם ווען אונז האמיר אנגעהויבן צו קאמפלעינען און איך האב דאך א גרויס מויל, יעצט ווייס איך, דער דירעקטאר האט מיר געזאגט אז ס'געפעלט אים נישט, איז נעם דיין טאטן אין אן אנדערן נורסינג האום, יעצט איך האב מיך נישט געוואלט קריגן מיט אים ווייל איך האב דאך דא א משכון, מיין טאטן, איך האב מיך נישט געוואלט מיט אים קריגן, אבער עט די ענד אוו די דעי יעצט קומט ער. און ער פאלט צו מיינע פיס און ער זאגט יו אר רייט ראביי, איך קען איך קען דיר נישט גענוג אפרישיעטן וואט יו דיד, סאו וויל איך זאגן פארן עולם, אויסער דעם וואס אין יעדע נורסינג האום דארף מען וואטשן צו מען געט די ריכטיגע מעדיקעישאנס און אין די האספיטעלס דארף מען אויך וואטשן, אויסער דעם איז נאך דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג, ווען מען טשענדזשט עני מאשין קען עס זיין לייף טרעטנינג, עס קען אוועקהרגענען דעם מענטש. אויב עטס געדענקט פאר פסח, איך זאג אלע יארן, איך האב דאס יאר אויך געזאגט, אז טאמער מען נעמט מעדיקעישן וואס האט חמץ גמור, איינער וואס ער דארף עס האבן פאר ווי מען זאגט לייף סופארט, וויכטיגע מעדיקעישן, און טאמער איז דא אן אנדערע קאמפעני וואס זיי האבן נאר קטניות אדער אפילו אן א חמץ גמור, האב איך אייביג געזאגט זאלסטו נישט טוישן אויף די אנדערע מעדיקעישן, כ'פלעג אייביג אנזאגן פאר יעדן. טויש נישט, פלעגן רבנים אפקאלן פארוואס ע ט ע ט, זאג איך כ'וועל דיך אויסלערנען א סוד, ווען א מענטש נעמט א מיליגראם מעדיקעישן און ער נעמט א גרויסע פיל איז פשט ס'האט א פילער, מען פילט עס אן מיט עפעס א דאמי, זאג איך דער דאמי קען אמאל ריעקטן אויף דיין באדי און פון אן אנדערע דאמי וועט עס נישט ריעקטן, סאו אז דו גייסט טוישן קען זיין אז דו וועסט אריינפאלן אין א מיעסן פראבלעם. דאונט טשעינדזש מעדיקעישנס, דער אייבערשטער האט נישט דאס געמיינט, לא יראה לך חמץ ולא יאכל חמץ און די אלע פסוקים. ער האט עס געמיינט כדרך חמץ און כדרך אכילה און כדרך הנאה אזוי ווי עס דארף צו זיין נישט קיין מעדיקעישאן וואס דו פילסט אפילו גארנישט איז וויל איך ענק זאגן אז ווער ס'האט עלטערן אין נורסינג האומס טאמער טשענדזשט מען עני מעשינערי קומען דאך אלץ סעילס לייט זיי פארקויפן און זיי צאלן פארן בעל הבית אפאר דאלער ער זאל געבן גוטע רעפערענסעס ס'איז דאך די זעלבע בעלאוני אלל אווער זאלט איר וויסן איך האב יעצט שיער געקענט פארלירן מיין טאטן. ס'האט געהאלטן ממש מ'איז שוין ממש געווען גרייט ווייל מ'האט נישט געקענט אויספיגערן די קראנקייט, קיינער האט עס נישט געקענט אויספיגערן, גיין אין שפיטאל אין און אוט, דריי וואכן ארדיל האט עס געדויערט בעק און פארט, מ'האט גענומען אים אויף מאונט סיני האספיטאל, שוין די גרעסטע שפיטאל אין ניו יארק, מ'האט אים גענומען אין א קלענער שפיטאל אין נייעק, קיינער האט נישט געקענט אויספיגערן, האבן זיי געזאגט ליסן לאז אים שטארבן, מ'האט אים געגעבן טרענקעלייזערס און לאז אים שטארבן, דעמאלטס. האט מיין ברודער געזאגט ניין ס'האט זיך אנגעהויבן מיט די מאשין און דאס איז געווען א ווילדער געדאנק ס'איז זיכער דאס איז געווען די לעצטע אפשן וואס מען האט געטראכט און ברוך השם דאס איז עס געווען יעצט זעה איך איך שטיי דא אינמיטן רעדן אלע מאשינען דרייסיג פערציג מאשינען זענען גרייט צוריק צו פארן. די אלע זענען געווען דיפעקטיוו און מען האט געמאכט יעצט א ריקאל. סאו קוקט ענק אום אויף ענקערע עלטערן. דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן. איך האב נישט געוואלט דערציילן פון מיין טאטן ווייל ס'איז פרייוועט זאכן, ס'איז משפחה זאכן, אבער איך האלט אז דאס קען זיין א תועלת פאר יעדן. איך האלט אז מיין טאטע האט מציל געווען דא אלע אידן פון דעם נורסינג האום, אזוי נישט וועלנדיג. עניוועי, יעצט וויל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז געווען די וואך זענען זיך צוזאמגעקומען אלע צוועלעפטע קלאס פון סאטמאר, פון די אהרונים, פון וויליאמסבורג, פון בארא פארק, פון מאנראו, און זיי זענען אלע געגאנגען אין קאנטינענטל האל, דאס איז דארטן וואו מען האט געמאכט א גרויסע באנקעט פאר דעם חזיר נחמיה וועבערמאן אז מען זאל אים אויסלייזן פון זיינע אלע צרות. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, די האל מעג מען דינגען, ס'איז נישט וויכטיג. און לויט חזקל רוט'ס ברודער מעג מען אפילו חמץ אום פסח געבן פאר גוי'אישע חתונות, ס ס ס'מיינט גארנישט, עדן פאלאס האט עס געטון. באט עניוועי, די עיקר טעמע וואס ס'איז געווען איז די ספיטשעס אז מ'האט גערעדט קעגן טעקסטן, מ'האט געזאגט אז די מיידלעך האט מען לעצטנס געכאפט, ס'איז א אפענע שפראך שוין, ס'איז שוין נישט ס'איז שוין נישט נחום ראזענבערג מנוול מנוול'ישע האטליין מנוולת און די ט ט ט און די משוגענע סאקמערע חיות, משוגענע חברה, עניוועי, מ'האט געזאגט אז קלאר מען האט געכאפט ווי מיידלעך טעקסטן זיך מיט בחורים, און מען האט געכאפט ווי מיידלעך טעקסטן זיך מיט אנדערע מיידלעך, און ס'איז נישט סתם א טעקסט, ס'איז לעסביען סטייל, ס'איז זייער מיעסע טעקסט, און מען האט יעדן איינעם געווארנט אז מען זאל נישט האבן נאר א סעלפאון אן א טעקסט. יעצט איז געווען דארטן איינע פון די מחנכות, איך וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל זיי טוען גוט, ווייל זיי טוען גוט גיי איך נישט קיינעם פארשעמען, איך גיי נישט ארויסשטעלן נעמען, נאר פון בארא פארק איז געווען איינע פון די הויפט מחנכות, און זי האט דערציילט פאר די מיידלעך אסאך אסאך מעשות פון וואס ס'גייט פאר מיט סאטמארע בחורים און מיט סאטמארע מיידלעך וועגן טעקסטן און מ'זאל זייער וואטשן ווייל די מיידלעך כאפן נישט וואס דער בחור גייט נאכדעם טון, נאכדעם גייט ער סקרוען די מיידל און זאגן הע זי האט דאך געטעקסט מיט מיר איך האב שוין געהאט מיט איר אן אפעיר, עס איז זייער זייער זייער האקעל, זי ברוך השם ס'איז די זעלבע ספיטשעס וואס איך רעד שוין זעקס זיבן אכט ניין יאר, קען זיין זיי הערן עס און קען זיין זיי נעמען עס פון דארט ווי איך נעם עס. רבי ר' זישע דערציילט מען ס'איז געווען עפעס א איד ער איז געקומען ע ע דער טאטע איז אים געקומען אין חלום נאך די פטירה אז ער זאל זיך גיין שמד'ן אז דער אמת'ע דת איז קאטאליסיזם נישט חלילה אידישקייט און ער איז געקומען צו רבי ר' זישע און ער האט עס פארציילט האט רבי ר' זישע געזאגט אז דעמאלטס ווען מ'האט אריין געווארפן די ערד צוריק אין זיין טאטענ'ס קבר איז געפאלן א האלץ שתי און א האלץ ערב ס'איז געווען א צלם און ממילא דאס שטערט אים. קומט ער נעבעך צום זון, ער זאגט ער זאל זיך שמד'ן. בקיצור. די מעשה גייט אזוי, מ'האט געזאגט פארן ווילנער גאון אז רבי ר' זישע האט דאס און דאס געזאגט, האט דער ווילנער גאון געזאגט אז ס'איז זייער פשוט צו פארשטיין ווייל דאס איז א בפירוש'ער ירושלמי, נאר וואס איז נישט צו פארשטיין איז ווי קומט רבי ר' זישע'ן צו קענען א ירושלמי? און מען האט צוריק געזאגט פארן רב רב זישען וואס דער ווילנער גאון האט געזאגט, זאגט ער באמת קען איך טאקע נישט דעם ירושלמי, נאר איך נעם עס פון דעם זעלבן פלאץ ווי דער ירושלמי, די גרויסע תנאים און אמוראים האבן עס גענומען פון גרויסע פלעצער, און ער באקומט דעם זעלבן תורה מן השמים. ס'איז געווען אמאל דער בעל התניא האט זיך געקריגט אין א רמב"ם פארן דאווענען און רב רב זישען, עס האט אים געשטערט פון זיין דביקות ווייל ער האט זיך געלייגט דעם טלית מיטן תפילין, פרעגט ער זיי וואס איז דער גרידער, האט מען אים געזאגט ס'איז א שווערע רמב"ם, האט ער זיך געגעבן א שטעל ארויף. איין פיס אויף די באנק, איין פיס איז געשטאנען אויף דער ערד, און ער זאגט, יעצט וועל איך ענק זאגן דעם פשט אין רמב"ם, און מען האט עס פארציילט פאר רבי רב בער, האט מען זיך געוואונדערט אז רב זישע קען אזוי גוט יעדן רמב"ם, זאגט ער, זאגט דער הייליגער רבי רב בער, ס'איז מקובל ביי אונז, אז ווען רב זישע האלט איין פיס אויף דער ערד און איין פיס אויף די באנק הערט ער תורה פון קודשא בריך הוא אליין. סא ער האט עס גענומען פון ווי? די ירושלמי איז די זעלבע דא אויכעט, די מחנכות קען זיין זיי האבן געהערט מיין האטליין אלע יארן, און קען זיין נישט, קען זיין זיי נעמען עס פון דארט ווי איך נעם עס, עניוועי זיי האבן געזאגט אז ס'איז זייער נישט גוט די מיידלעך טעקסטן זיך מיט די בחורים ס'איז זייער דעינדזשערעס, און זי האט פארציילט אסאך מעשות פון מיידלעך וואס מ'האט געכאפט מיט זייער שמוציגע זאכן, אסאך האבן שוין געהאלטן לפני הביאה אסאך האבן געהאלטן לאחר הביאה, ס'איז צרות רבות, זיי זענען שוין מודה מ'איז אויף צרות, האט מען געווארנט אלע מיידלעך, אז זאלן נישט האבן קיין נאר א טעלעפאון נישט האבן קיין טעקסט, סאו וויל איך ענק זאגן רבותי ווען עטס פאלגטס מיך ווען ווען איך האב מיט ענק גערעדט אוי וואלט געווען אן אנדערע וועלט היינט דעמאלטס עטס גייען מיך לייגן אין חרם בהמות וועם האט עטס אפגעטוהן פאר ענק האט עטס אפגעטוהן ס'האט דערציילט דארטן די רעבעצן האט פארציילט מעשות פון אזאלעכע ביטערע שוידערליכע זאכן וואס האט זיך אפגעטוהן מיט בחורים מיט מיידלעך מיט די טעקסט און נאכדעם האט מען גערעדט דארטן אז טאמער איז דא א מיידל וואס זי האט א ברודער א קאליעקע, דעמאלטס איז עס א חרבן ווייל ער קומט מיטן טעקסט און ער האט די אלע זאכן, און טאמער איז דא א משפחה וואס איז דא אן אף די דרך בחור איז עס א מוראדיגער מוראדיגער אומגליק, רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין לאמיר טרייען אפילו די בחורים וואס זענען אראפ פונעם דרך מען זאל זיי האלטן אינדערהיים און כ'האב ענק אייביג געזאגט האלטס זיי אינדערהיים, און זיי געבטס אביסל ווי מען זאגט סעטיספעקשאן פון א ווארעמעם דאווענען פון א ווארעמעם דבר תורה, געב זיי אפאר דאלער גיי מיט זיי אביסל אין א אמיוזמענט פארק, ווארף זיי נישט ארויס אויף גאטס וועלט ווייל פארגעס נישט די נענטסטע צו דעם בחור וואס ער האט קיינעם נישט נעבעך, און אז די טאטע מאמע האט אים ארויסגעווארפן איז דאס נענטסטע זיין ברודער און זיין שוועסטער, סיבלינגס הייסט עס, רבותי לאמיר זיך אנהייבן צו פארעכטן, עטס זעהטס שוין אז עטס זענטס נישט גוט געפארן. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. איך שטיי דא יעצט אין פראנט פון א קבר, דער נביא זאגט מה הציון הזה אשר אני רואה, וואס זעה איך דא א ציון, איך זעה דא א ציון וואס מען האט אים געשטעלט א שיינע מצבה, דזשאו די ענדזשעלאו האט אים געשטעלט א שיינע מצבה, איינער האט מיר געזאגט ער איז געווען ביי די שטעלן די מצבה, די עלטערן האבן אזוי געוויינט, זיי האבן געזען ער וויל נישט זיין אידיש, וואס איז געשעהן מיט אים, באט ליטל דיד דעי נאו, נאכדעם ווען מען האט אים מאלעסטעד זוכט ער שוין נישט צו זיין אידיש, ס'איז נישט זיין שולד, ס'איז נעבעך דער שולד געווען,

איז אויף טעלעוויזשען עטס קענט עס זעהן נו ווינדערט מען זיך פארוואס ער וויל נישט זיין אידיש נו אוודאי וויל ער נישט זיין אידיש מען האט דאך אים אזוי ביטערליך אומגליקליך געמאכט און ווער נאך שיינע אידן נישט א גוי אין די גאס עניוועי מען האט אים יעצט ארויפגעשטעלט די מצבה מען האט עס געמאכט שטילערהייט אז זיינע פרענדס זאלן נישט קענען קומען איך האלט אז די עלטערן טוען אן עוולה איך האלט אז זיי דארפן בויען א גרויסן אוהל מיט א גרויסן טויער און זאל זאגן זה השער לה' צדיקים יבואו בו, דער מענטש איז א צדיק, ער איז געווען אן אינעסענט וויקטעם פון א פארשאלטענע מקווה, פון א מענער מקווה, און מען וואלט געדארפט נעמען די אלע זאכן און מען וואלט געדארפט מאכן א פירסום, נישט באהאלטן, באהאלט נישט, ס'איז שוין געשען, ער איז שוין נישט אויף דעם עולם, די פארשאלטענע רבנים האבן געזאגט מען זאל נישט זיצן שבעה נאך אים, איך האף אז די עלטערן האבן נישט געפאלגט, און יעצט זעט מען דעם אמת, ס'קומט דאך ארויס. ווען זיי וואלטן געוואוסט דאס וואס זיי ווייסן היינט, ווען דער האטליין וואלט ווען געווען מיט צוואנציג און דרייסיג יאר פריער, וואלט מען דאך געוואוסט וויאזוי צו טריעטן די חברה. זיי האבן דאך מורא געהאט צו רעדן, זיי האבן דאך געמיינט ס'איז גאר זייער שולד. איז די פאר ווערטער וואס איך זאג זאל זיין לעילוי נשמת. יואל ב"ר ראובן שמעון דייטש און שם אמו איז מאשא ברכה שתחי' די מצבה איז א פאונדעישן. פאר די גאנצע מלחמה קעגן פעדעפיליע, די עלטערן זאלן אנהייבן צו ריעלייזן ס'איז נישט זייער שולד, זיי זאלן קומען פארווארד, און די רבנים ימח שמם וזכרם, אלע זייערע קינדער זאלן זיין מאלעסטעד, זאלן נישט זען קיין טראפ נחת. מען רעדט נישט פון אלע רבנים, מען רעדט פון די וואס העלפן צו צו פארשווייגן פעדעפיליע, קעגן טשיילד סעיפטי העלפן זיי צו אז ס'זאל נישט זיין חלילה, און די אלע רבנים וואס נעמען געלט פאר דעם, די אלע זאלן נישט זען. קיין לעכטיגן טאג אין זייער לעבן, ווייל דאס איז וואס זיי טוען, מען הרג'עט אוועק קינדער, און מען לאזט נאך נישט ארויסקומען, מען גייט נאך יענעם סטראשען, און דאס איז אויכעט כולל די אלע עסקנים, די רשעים ארום און ארום. דא דא דער חיים הערש פריינד, ער איז דרור, ער באפרייט מענטשן פון תפיסה, כ'האב געווינטשן אין נאמען פון אלע מאלעסטעד קינדער, צובראכענע הערצער, אין נאמען פון די עלטערן זייערע, אז ער האט געטון א שידוך, האב איך אים געווינטשן ער זאל האבן אזויפיל הצלחה, ווי דזשאו דיענדזשעלאו'ס עלטערן האבן געהאט פון אים, עטס געדענקט איך האב אים געווינטשן, יעצט הער איך אז זיי האבן זיך שוין סעפערעיטעד, צו גע'גט שוין אויכעט, וואס האט עטס געמיינט, מען קען זיך טשעפען מיטן אייבערשטן און מיט זיינע קינדער? איך שריי דאך די גאנצע צייט ווען איך טו דאס פאר א ליווינג, ווען איך טו דאס צו מאכן א דאללער, קענט עטס זיך מיט מיר שלאגן, ער מיינט דאך ביזנעס, אבער איך טו דאך דאס פשוט ווייל איך קען נישט צוקוקן דאס געוויין פון די צענליגע טויזענטער קינדער וואס זיי זאגן מ'האט זיי מאלעסטעד פאר נאו גוד ריזען, און טאמער איז ער נאך געווען אביסל א געדעמעדזשט קינדל וואס ער האט געהאט. א פיזיקל אדער מענטל פראבלעם איז ער געווען דער ערשטער וויקטעם, אז ער איז געווען פון א גע'גט'ער שטוב איז ער געווען דער ערשטער וויקטעם, ער איז געווען א יתומ'ל האט מען אים געכאפט, ניין ניין ניין רבותי די געים איז אווער, יו גאנע סטאפ איט ווייל יעצט איז שוין מער נישט הסתרת פנים, יעצט איז שוין לאנג לאנג א נייע סדרה, ס'גייט שוין הארת פנים, יאר השם פניו אליך ויחונך, עטס וועטס אלע באצאלן פאר בלוט. מיט בלוט עט עטס באצאלן? עטס זוכטס ענק פרנסה? יא, נישט צו פראטעקטן די חזירים. זוך דיר אנדערע פרנסות. גיי דרור זאל טון פאר די אלע וואס זיי זיצן אין תפיסה וואס זיי האבן געגנבעט געלט צו כדומה. געלט סע קומט געלט סע גייט. אבער די הרג'סט אפ יענעמס א בוים וואס ער האט איינגעזייט מיט בלוט און מיט שווייס און די נעמסט גוט א ארז בלבנון און קומסט מיט א לאנגע האק און האקסט אפ דעם בוים. וואס גייט נאכדעם זיין? קוק די טשעין ריעקשאן, קודם ווערט ער אליינס א מאלעסטער, נאכדעם נעמט ער זיך דאס לעבן, קיין לעבן האט ער נישט, און נאכדעם האט ער נאך ברידער און שוועסטער וואס אונז זארגן מיר זיך פאר זיי, ווייל ער האט דאך די טעקסט מאשין און ער זאגט די ברידער און די שוועסטער קום מאך א לעבן, אונז מאך מיר אזא גוד טיים, א יאר אויף זיין גוד טיים, ער וואלט גערן צוריקגעקומען, ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן, קומען דא רבנים אַכט און דרײַסיק. ראצערס שרצים זענען זיי געקומען דער איינער פרוים שטערן, ער הייסט דער בעל סוד ווערט ער באשריבן דער בעל סוד פונעם גרויסן זאליקאן, זאג זאליקאן עה דו האסט אים פארציילט אז דו האסט אמאל געטשעפעט איינעם ווערצבערגער אלס בחור, צו דאס איז אויך געבליבן א סוד? דו ביסט היינט א גאנצער בעל סוד געווארן און ער איז היינט היינט די רבנים דעם ווארפט מען ארויס דעם ווארפט מען אריין, ניין ניין ניין מען ווארפט מער נישט קיינעם.

האט מען האט מען נישט אויפגענומען די רבנים. ווי איז דער אייבישטער געווען? ער איז געשטאנען ביי טעדי רוזעוועלט אין אפיס און האט געזאגט נעם נישט אויף די רבנים. ווען דער רוס וואלט ווען האט זיך אפגעשטעלט אין מונקאטש תש"ד ביים ווינטער, דעמאלטס האט מען אויסגעהארגעט אלע אונגערישע אידן. ווען ער וואקט אריין מיט זעקס זיבן חדשים פריער, וואלטן אלע אונגערישע אידן געבליבן לעבן. ווי איז דער אייבישטער געווען? ער איז געשטאנען ביים פראנט אין מונקאטש און געזאגט גייטס נישט. וואס האט עס געמיינט? מיטן אייבישטן שפילט מען זיך ארום. דער אייבישטער האט אונז געגעבן א תורה און ס'איז דאך דא צוויי פרשות מיט קללות, איינס איז בחוקותי, וואס דאס איז קללות נאר וועגן דעם וואס מען האט נישט אפגעהיטן שמיטה אין ארץ ישראל, אבער דאס האט נאר געדויערט זיבעציג יאר, די צווייטע איז פון פרשת כי תבוא, דאס איז דער גלות וואס אונז זעמיר נאך אין דעם גלות, פארוואס איז דער גלות? ווייל אונז האמיר געמאכט די דזשענדער לאו, אונז האמיר געוואוט דערפאר, אונז האמיר געמאכט אז מען זאל מטמא זיין אלע קינדער, ס'האט קיינער נישט געזאגט קיין ווארט, אז איינער האט געזאגט א ווארט האט מען אים געשאסן, נאכגעגאסן בליטש, און. און געלייגט אין חרם, ער האט נאך היינט נישט ווי צו דאווענען, און ער דארף עסן חוץ מצות דארף ער עסן קרענצלעך פסח ביינאכט, וואס האט עטס געמיינט? ווי דער אייבערשטער? איך ווייס ווי דער אייבערשטער איז, דער אייבערשטער געבט ענק א טשענס, אבער נאכן מאריך אפיה גובה דיליה גייט ער מאכן אזוי ביטער אונזער לעבן חלילה, און יעצט געוואויר געווארן אז טוט זיך יעצט א גאנצע זאך, אז דער פרעזידענט אבאמא האט שוין לאנג פארקויפט יורעניום אונטערן טיש פאר איראן. ער מאכט א שפיל מיט אראפנעמען סענקשענס ארויף אראפ, ער איז געווען בשותפות מיט הילערי קלינטאן, סע קימט יעצט ארויס אזאלעכע זאכן רבותי איטס אנבעליוועבל אונז זעמיר שוין פארקויפט געווארן אז מען זאל אונז להרג לאבד למכה לחרפה אונז ווייסט מען נאר נישט ווייל אונז שפיל מיר זיך נאך ארום, נו מען פרעגט ווי איז געווען דער רבונו של עולם היינט וועט זיין זייער גרינג צו ענטפערן וואו ער איז געווען, ער איז דארט געשטאנען, ווייל די אלע בלאגס האבן אונז געווארנט, פאר די צווייטע וועלט מלחמה, ווייס איך נישט צו מען האט יא געווארנט דעם עולם צו נישט, מסתם יעדער רב האט גערעדט פון אז מען זאל זיך פירן ערליך, אבער אזא מין עפנטליכקייט ווי היינט וואס מען ווארנט און קיינער הערט נישט אויס, און מען לייגט נאך אין חרם ווער ס'ווארנט, אזא מין עפנטליכקייט איז נישט געווען, און ממילא בלייבט דאס דאקיומענטס נאכדעם ווען ס'וועט בלייבן די. כלל ישראל וועט בלייבן נאכדעם וואס ס'וועט זיין להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה, דעמאלטס וועט מען אנהייבן אהערצונעמען די אלע בלאגס זאגן אוי מ'האט דאך אונז טאקע געווארנט, אוי טאקע א שאד געווען, שעמטס ענק אלע רבנים אונטערשרייבערס, שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'וואלט זאגן קודם כל אז ס'איז א סגולה אז. דארטן ווי די פרשה'ס קומען זיך צוזאם. בדרך כלל דאס איז די עליה פון רביעי, דארט זאלן. בחורים טרייען צו באקומען אן עליה ווייל דאס איז מסוגל אז זאל זיך צוזאם קומען, אים פעלט דאך א שידוך און זאל זיך צוזאמען קומען אזוי ווי עס קומען זיך צוזאם די סדרה על כל פנים איז די וואך ליינט מען די זאך אליינס ואת זכר לא תשכב משכבי אשה די זאך אליינס ליינט מען. געווען אמאל א בעל דרשן געזאגט א שיינע דרשה האט ער געזאגט אזוי. אזכרה אלקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תלה בנויה ועיר אלקים מושפלת עד שאול תחתיה, דאס זאגט מען דארטן ביי יום כיפור ביי נעילה זאגט מען די סליחות. איז על כל פנים איז געווען אמאל א בעל דרשן האט אנגעהויבן צו רעדן זאגט ער אזכרה אלקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תלה בנויה, יעדע עיר איז א לשון התעוררות, ס'קומט צו התעוררות פון אלע גשמיות, ס'קומט צו יעדע דבר גשמי, כאפט אן א התעוררות ווערט עס גראד געמאכט, איז בראותי כל עיר יעדע התעוררות על תלה בנויה, ס'געבויעט פעסט, אבער ועיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה און ס'קומט א התעוררות, עיר אלוקים מיינט א התעוררות פאר געטליכקייט, איז גייט עס גראד אוועק און ס'טוט נישט נושא פירות זיין. שוין, ס'איז א שיינע טייטש. זיך אויפגעשטעלט דער נעקסטער בעל דרשן נאך אים און ער האט געזאגט אזוי.
ווען ירושלים. וואלט געווען געבויעט אזוי ווי לאנדן און פאריז און ניו יארק, און ניו יארק וואלט געווען חרוב אזוי ווי ירושלים, דעמאלטס האב איך א פראבלעם מיטן פייטן, הייבט זיך אן אזכרה אלקים ואהמיה בראותי כל עיר על תלה בנויה, מוז איך דאך אריינטייטשען אז דאס מיינט מען נישט עיר די שטאט, נאר מען מיינט עיר התעוררות. שוין, א פיינע דרש. זאגט ער למעשה אבער איז אביסל אנדערש דער מצב, לאנדן, אין פאריז און ניו יארק איז געבויעט אזוי ווי עס דארף צו זיין, ירושלים איז משופלת עד שאול תחתיה, ממילא דארף איך נישט קיין דרשות אריינצוטייטשען איר מיינט התעוררות, טייטש איך עס פשוט, אזכרה אלקים ואהמיה בראותי כל עיר, לונדון, פאריז, ניו יארק, ארגענטינע, אלעס איז על תלה בנויה, ועיר אלקים און דאס איז ירושלים משופלת עד שאול תחתיה, ברויך נישט קיין דרשות זאגט ער מיט אריינטייטשען התעוררות.

פארוואס זענען זיי געשטארבן? עס איז דא אסאך שיטות, איינס איז שתויי יין, ווען א קינד טרינקט וויין איז ער מסוכן ווייל ער האט דראגס, הערטס ענק אויס, איינער האט מיך אריין געקאלט, איך האב געזאגט מען זאל טרינקען גרעיפ דזשוס, איז דאך אזוי ס'איז אלץ דא מיימינים און משמאילים, איינער קאלט אריין. איך געב מיינע קינדער דעם קלענסטן שיעור, זעקס און אַכציק גראם, דאס איז די שיעור פון רבי חיים נאה ז"ל, גיי פרעג א דאקטער צו ווען דיין זון האט אקסיקאנטין אפילו נאר פֿערציק מיליגראם און ער טרינקט נאר נישט זעקס און אַכציק נאר רוב כוס, ער טרינקט אינגאנצן פֿופֿציק גראם וויין, וואס דאס קען אים מאכן. קיצור, ער קאלט צוריק א חודש שפעטער קאלט ער צוריק, שטעל דיר פאר, א חודש האט אים געדויערט דאס מברר צו זיין, ווייל די דרשה איז געווען אנפאנג ניסן, יעצט איז דאך שוין אינמיטן אייר, איז זאגט ער, איר ווייסט, כ'האב געפרעגט א גרויסן דאקטער אין ארץ ישראל, ער האט געקאלט פון ארץ ישראל אויף א ניו יארק ליין, און ער זאגט, דער דאקטער האט געזאגט איר זענט מורא'דיג גערעכט, איר זענט גערעכט, זאגט ער, ס'איז אים אויסגעקומען אז ער אליינס נעמט געהעריג דראגס, נישט די, ווי מ'זאגט, אנדער די טעיבל. ער נעמט דראגס פאר איך ווייס ער האט פעין מיט איך ווייס וואס ער האט זאגט ער הי דידענט קנאו אז די דראגס וואס ער נעמט מיט די אמאונט אוו וויין וואס ער טרינקט קען אים אפשטעלן די הארט ביט זאג איך אים אה ברוך השם אבי די דאקטער איז שוין מסכים ווייל ווען נישט וואלט איך דאך געבליבן חוזק איז זאג איך נאכאמאל פאר יעדן איינעם די וואך איז די סדרה וואס קינדער זענען געשטארבן ס'שטייט אז ווער ס'איז זיך מצער און ער וויינט פאר די מיתה פון די קינדער פון אהרן, וועט אים נישט שטארבן זיינע קינדער ביים לעבן, האב איך געטראכט אפשר ס'קען זיין ס'איז אמת וואס איך זאג, און ווען נישט זאל מיר דער אייבערשטער מוחל זיין. אהרן לעבט שוין נישט אפאר טויזנט יאהר, ער האט פארלוירן צוויי קינדער, ס'איז ריכטיג, אבער מ'זאל זאגן אז ער האט נאך יעצט צער פון דעם? אהרן הכהן? נע, מ'וואלט געדארפט באמת מברר זיין צו אהרן הכהן היינט נאך צוויי טויזנט יאהר האט ער נאך צער. איז וואס איז די פשט אז איינער וויינט ביי די מיתת בני אהרן, ער האט צער, איז שענקט אים דער אייבישטער אז ס'שטארבט אים נישט קיין קינד ביים לעבן, וואס איז די פשט פון דעם? די תירוץ איז דא ליגט א מורא'דיגע סוד באהאלטן, איך וויל עס רעדן מיטן עולם, און איך האף אז איך זאג דברי תורה דברי אמת. אהרן הכהן, צו ער האט היינט צער צו נישט ווייס איך נישט. אבער אויב זיינע קינדער זענען דער מוסר השכל פאר כלל ישראל עד סוף כל הדורות, האט ער דערפון זיכער נחת, ווייל זיינע קינדער האבן געוויזן דעם וועג. יעצט ווען א מענטש ליינט אז אהרן'ס קינדער זענען געשטארבן און ער איז זיך מצער אזוי ווי אהרן האט דעמאלטס געהאט צרות, דעמאלטס איז דער פשט אז ער גייט אנהייבן צו טראכטן, פארוואס זענען אהרן'ס קינדער געשטארבן? ווייל זיי האבן געטוהן עפעס וואס האט נישט געדארפט זיין אזוי, וואס די טעם איז איז דאך שוין נישט וויכטיג, אבער וואס די זעהסט איז פון דעם אז קינדער דארף מען וואטשן, יונגסטערס אר נאט אן דעיר און, אהרן האט געהאט צוויי גרויסע קינדער, נדב ואביהוא זענען געווען שוין נאך די בר מצוה דעמאלטס, זיי האבן שוין געטוהן די עבודה, זענען געווען גרויס, פון דעסטוועגן דאך האט מען זיי געמוזט וואטשן, קינדער מוז מען אייביג וואטשן, איך זאג פאר טאטעס וואס האבן שוין חתונה געמאכט קינדער, פרעג דיין קינד ווי גייט ער אויף פסח, ביסטו געוואויר ווען ער גייט אין א האטעל וואו דו האסט קיינמאל נישט געגעסן דארט אינמיטן א וואכנטאג נישט נאר פסח? און טאטעס געבן זיך א כאפ און זיי זאגן ביסט גערעכט ר' נחום, קינדער דארף מען וואטשן שתי' יין זאל נישט אריינגיין שתי' יין, ניין מיין קינד מעג נאר עסן עיטי סיקס גראם. וואס האסטו מיט עיטי סיקס גראם? איין גראם מאריוואנע מיט איין גראם וויין קען אפשטעלן דאס הארץ. קינדער מוז מען וואטשן אפילו זיי האבן שוין חתונה געהאט, אפילו זיי זענען שוין גרויס, אפילו ווען זיי זענען אלט, אפילו ווען זיי זענען אלט דארף מען זיי וואטשן, ווי זענען זיי, ווי דאווענען זיי, איינער האט מיר פארציילט יעצט אז איר זאגט מען זאל וואטשן די קינדער, רעדט די גאנצע צייט, און איר זאגט אז די מלמדים דאווענען נישט. האב איך א פרעג געטון מיין זון, ווי דאווענסטו? איך זעה דיך נישט אין בית מדרש. האסט אן אנדערע בית מדרש ווי דו גייסט? ווי? נעמט ער זיך צו וויינען, טאטע איך דאווען אינדערהיים שוין יארן לאנג. דעטס איט, ענד אוו קאנווערסעישאן. ער איז געווען נאך אן ערליכער, ער האט אויסגעזאגט דעם אמת. ער קען זאגן ער ארבעט, ער דאווענט איך ווייס אין יענעם און יענעם שול. ניין ניין ניין רבותי, קינדער מוז מען וואטשן. און מען דארף וואטשן אויף עלטערן אויך. אונז האמיר געהאט דא א איד פון די חשובסטע אידן געווען, א שוחט שפעטער א מלמד, ער איז געווארן סטאק אין א בית זונות, די קינדער האבן זיך געשעמט, פרעגט דער זוהן דעם טאטן דו ביסט משוגע? דו האסט א ווייב אינדערהיים א אידישע טאכטער און דו האסט דאס געטוהן? זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, פאר צען דאלער האב איך נישט געהאלטן איך דארף אויפוועקן דיין מאמע, וואט א דזשאוק!
דאס איז דזשאוקס וואס דא גייט פאר, איך האלט אז מען דארף וואטשן די עלטערן אויכעט, בפרט נאך וואס זיי קומען צו די עלטער. ס'האט מיר דערציילט איינער, כ'רעד אזוי מקווה מקווה מקווה, איז זיין טאטע שעלט מיך אזוי די די אלע צדיק ח' קללות זאגט ער אין מיר אריין ווען מ'זאגט מיין נאמען, שטעל דיר פאר, wow, נאך א מזל כ'האב אנגעטון מיין פאנצער, וויי וואס וואלט געווען, עניוועי. זאגט ער מיר, איינמאל האט ער געדארפט האבן זיין טאטן וועגן א סיגניטשער אין די באנק, זאגט אים די מאמע דער טאטע איז אין מקווה, טרעפט ער אים אין א קליינע מקווה, אין איינע פון די קליינע מקווה'ס, און ער שפילט זיך מיט א קינד אויף די שויס, אויפן סיט זיצט ער אויפן סטעפס אראפצוגיין, און ער זיצט אויפן אויבערשטן סטעפ, און דאס קינד זיצט אים אריין אין די ערוה אויפן שויס און שפילט זיך מיטן קינד, און ער זאגט פארן טאטע. דו ביסט נאריש? דו ווייסט דען נישט אז מען זעצט היינט יעדן איין? און ווען נישט גייט מען ארויף אויף אלע האטליינס, מען ווערט מפורסם איבער די גאנצע וועלט, טאטע אזאנס טוסטו? דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? איך האלט מען דארף איינער נאכקוקן דעם אנדערן, ס'איז געווען א גרויסער תנא געהייסן ר' לעזער הגדול, בקיצור די תלמידים קומען צו פאר זיין פטירה, ילמדנו אורחות חיים, זאגט ער, יא אורחות חיים, כ'וועל דיך לערנען, זאגט ער, שיהא מורא שמים כמורא בשר ודם, זאגן זיי, רבי, עד כאן? זאג, דו ביסט ארייט? דו פילסט דיך יעצט גוט? דו ביסט בשפוי דעתו אזאנס צו זאגן? זאגט ער צו, איך פיל מיך גוט, איך בין בשפוי דעתו, זאגט ער, הלוואי שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם, דו פרעגסט צי איך בין געזונט יעצט, וואס? עניוועי, סאו, די וואך דארף מען נישט קיין סאך מאריך זיין, מען דארף וויסן צו וואטשן די קינדער איז די וויכטיגסטע, און מיט דעם וואס מען איז זיך מצער פארוואס אהרן האט פארלוירן זיינע קינדער, ווייל ער האט זיי נישט געוואטשט, אדער ער האט זיי געוואטשט און זיי האבן עס געטון אן זיין רשות, און וואס זיי האבן געטון איז דאך נישט וויכטיג, צו זיי זענען אריין שתויי יין, צו זיי האבן, עס איז אסאך זאכן וואס זיי האבן געטון, און עס איז געווען מיט גרויס התלהבות, אזוי שטייט אין אלע ספרים, זיי האבן עס געטון מיטן גרעסטן התלהבות וואס איז דא, באט מען מוז זיך אמאל, ווי מען זאגט, יו העוו טו קול דאון. איז מיט דעם וואס מ'איז זיך מצער, ס'טוט אים וויי פארוואס אהרן האט פארלוירן זיינע קינדער, פארוואס האט ער זיי פארלוירן? ווייל ער האט זיי נישט געוואטשט און נישט געלערנט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אוודאי ס'געווען מן השמים אלעס, אבער מ'רעדט בגשמיות איז געווען אז זיי האבן געמאכט א טעות אין דעם זאך וואס זיי האבן געטון, און אז עס טוט אים וויי. וועט ער קיין קינדער אין זיין לעבן נישט פארלירן ווייל ער עט אנהייבן צו וואטשן אויף זיינע קינדער, נישט די ווייטאג וואס טוט אים וויי וואס אהרן האט דעמאלטס וויי געטון, ביג דיל אהרן לעבט שוין נישט צוויי טויזנט יאר ס'טוט אים שוין היינט נישט וויי. מען רעדט אז וועגן דעם וואס ס'עט אים וויי טון עט ער כאפן אז ער מוז וואטשן זיינע קינדער ווייל טאמער נישט קען ער האבן אזא פנים ווי אהרן הכהן אז ער זאל פארלירן די קינדער, דעמאלטס עט אים נישט שטארבן קיין קינדער ביים לעבצייט ווייל ער עט זיי וואטשן. דא איז איין פונקט וואס מען דארף נאך צולייגן, ווייל ער וועט זיי וואטשן. און מען קען זיך פון דעם לערנען נאך אפאר זאכן, קודם כל ס'איז דא אסאך אין חומש צו אין תנך וואס האבן פארלוירן זייערע קינדער פארוואס ביי זיי דארף מען נישט וויינען, ווייל דא איז עס געקומען פון דעם וואס אהרן הכהן וואלט ווען געדארפט געבן מער אובאכט געבן אויף די קינדער, ווייל ס'האט געהאט צו טון מיט די כהונה, שתויי יין נכנס, צו אנדערע זאכן. און נאכדעם וועסטו זען א מורא'דיגע זאך, אפילו מען טוט עס מיט גרויס התלהבות, למשל די קינדער קומען, איך בין אויף געווען חצות, איך בין אויף געווען א גאנצע ליל שישי, איך האב געלערנט, עי' באלאני, ער האט געלערנט, ווער האט זיך געדרייט אין שול, סא דארפסטו וויסן אפילו עס קומט מיט קדושה, נישט חלילה דו זעסט דיין זון גייט באמען, נאו, ער גייט צו רעבעס, ער דרייט זיך ביי טישן פון צדיקים, דארפסטו אויך זייער שטארק וואטשן וואטס גאוינג אן ביהיינד. די סין'ס. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז יעדער האט זיך זיין ספעשעלטי, א פוסק הדור און די אלע זאכן, האב איך ענק געזאגט אז אין הלכות ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אדער בעסער געזאגט אז מען זעט א פרצת הדור אז מען זאל נישט זיצן שטיל און מ'זאל דאך נישט אנגיין מיט די אלע באלאוניס וואס מען פארקויפט ע האב איך ענק שוין געזאגט אין די סוגיא בין איך דער פוסק הדור ווייל איך האב מיך ארויסגעשטעלט און ברוך השם ס'פארט גוט סאו איך האב אסאך טייטלס. קודם בין איך יבולע רב, ניין נישט יבולע רב, כ'געדענק שוין אליין נישט אלע טייטלס, און אויסער דעם איך בין דער פוסק הדור אין ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און דאס איז מיין סדרה די וואך. יעצט, כ'האב ענק געוואלט זאגן ווי גוט ס'פארט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי פרעגן אויב דו ביסט ברוגז אויף קראון הייטס וואטש, כ'האב געזאגט די עוולות וואס זיי טוען, איז האט ער מיך געפרעגט, און פארוואס געסטו זיי סופארט? האב איך אים מסביר געווען אזוי, ס'איז געווען אמאל איינער ער האט געהאט א רעסטעראנט ער האט געהייסן שלום לאנדאן ער האט געלערנט מיט מיר אין חדר אינאיינעם אונז זעמער אויפגעוואקסן אינאיינעם אונז זעמער פרענדס עניוועי איינמאל זיץ איך אינעם רעסטעראנט ביי אים און איך טרינק דארט א סעלצער צו וואס א סאדע קומט אריין איינער און האט געשריגן דו ווייסט פאריגע וואך דער טשולנט איז געווען נישט גוט עס איז נישט געווען פריש און שרייט קולות און שלום זאגט אים שריי נישט וויפיל האט עס געקאסט זעקס דאלער פינעף דאלער דא האסט כ'געב דיר צוריק דאס געלט פרעגט יענער ער האט געזען אז ער ווערט אזוי שנעל בארואיגט און ער געט שוין צוריק דאס געלט פרעגט ער אים פארוואס ביסטו אזוי גוט האט ער געזאגט אזוי סאיז דא מענטשן וואס זיי קומען בכלל נישט אריין אין מיין סטאר זיי שרייען נישט אויך און פון זיי קען איך דאך נישט מאכן קיין פרנסה, אז דו קומסט אריין איז אפילו דו שרייסט דיך אמאל אויס, אבער א גאנץ יעדע די האול טיים ווען נישט איין מאל א פראבלעם געסטו דאך מיר פרנסה, זאגט ער מיין בעסטער קאסטומער איז אזא קאסטומער ווי דו, שריי וויפיל דו ווילסט, דער ארגסטער קאסטומער איז דער וואס ער קומט אינגאנצן נישט אריין, דאס איז א מורא'דיגע טיפער געדאנק וואס ער זאגט, שרייען אהער מיט אהין, מען לעבט אבער איינער פון צווייטן. זאג איך די זעלבע אויך, קראון הייטס וואטש האט אסאך פראבלעמען, איינס איז דאס וואס איך האב אויסגערעכנט פאריגע וואך א גאנצע אריכות, יעצט האב איך געזען נאך א זאך אז זיי האבן דארט איינער זייער סייקייטריסט דער וואס ער פארט מיט זאגן דרשות, ער האט א משוגעת, אז דער רובע מיט נרבע זאלן זיך צאמזעצן אינאיינעם ער זאל זיי צאמברענגען און זאלן זיך איבערבעטן, דו ווייסט וואסערע א משוגעת דאס איז? יו וואודענט בעליוו וויפיל בוקס האבן זיך שוין געשריבן אויף דעם וואסער מין עוולה מען טוט, שטעל דיר פאר א מיידל, זי איז אויפגעוואקסן צוועלף דרייצן יאר, זי איז געווען שיין, געקומען א חזר, צו ס'איז א פעמילי מעמבער צו נישט, און ער האט איר גערעיפט, ענד שי'ז אלל נאקד אוט פאר די רעסט אוו הער לייף, אפילו ווען זי האט שוין חתונה, איטס אלל, ס'איז אזא פורים שפיל, די גאנצע לעבן איז א פורים שפיל, באט עניוועי, בקיצור, נעמט מען אזא מיידל, און מען זאגט איר לא די דער האט דיך גערעיפט, און לא די אז. אין די ארטאדאקס קאמיוניטי לאזט מען דאך נישט קומען פאראויס, און דו קענסט נישט נעמען קיין ריווענדזש, און דו קענסט אים נישט אראפנעמען פון די סטריט, נישט נאר דאס, דו מוזט נאך זיצן מיט אים ביי איין טיש און ער גייט דיך פרעגן ביסט מיר מוחל? וואט קיינד אוו דזשאוק איז דאס? דאס איז דאך שוין די דזשאוק אוו די יער, יו קנאו האו אינטימידעטינג דאס איז טו די גירל? און דא נעמסט זיך כאטש ריווענדזש און דו זעצט אים איין און ס'איז דא א לאוסוט און זי באקומט געלט, ס'איז קיינמאל נישט וויפיל די דעמעדזש איז באט נעווערדעלעס ס'איז עפעס. איצט גייט מען און מען נעמט אזא מענטש און מען זאגט אים נאך, נישט נאר דו דארפסט נישט באצאלן, נישט נאר דארפסט נישט גיין אין דזשעיל, אונז האמיר א נייעם סיסטעם, אונז גיימיר מאכן אן איבערבעטן. דער דזשאדזש גאבעי, דער וואס האט געפירט דעם קעיס צווישן שניצלער און מיר, האט געזאגט פאר שניצלער, איי דידנט סי רימארס, יעצט ער קען, ער ווייסט דאך נישט וואס דאס איז רימארס, ווייל מען האט דאך אים נישט געגעבן קיין עדיוקעישן. רימארס מיינט נישט אז ער זאל בעטן מען זאל מוחל זיין, רימארס מיינט אז ער זאל זאגן איך בין סארי. די די דזשאדזש וואלט אפילו נישט געהאט קיין רעכט, ער וואלט נישט געהאט קיין גאטס צו זאגן בעט אים איבער, קודם מען בעט נישט איבער יענעם בשעת כעסו, און נאכדעם נישט יעדער איינער וויל דיר מוחל זיין, די האסט דיך מיך אטאקירט בשם כל ישראל ווייל די ביסט גבאי אין סאטמארע ביהמ"ד, און ווייל איך האב זיך געשלאגן קעגן פעדעפיילס און האסט נישט געוואלט דיין טאטנס חאזעריי זאל ארויסקומען. סאו וואס איז שייך דא איבערבעטן? איבערבעטן איז אז דו ביסט געגאנגען האסט געמאכט אן עקסידענט ביסט אריינגעפארן אין איינעם האסט אים חס ושלום געשעדיגט בעט מען אים איבער דאס איז געווען א מיסטעיק. די רימארס מיינט נישט איבערבעטן, רימארס מיינט איך האב חרטה. איז דער משוגענער שטעלט זיך אויף אין קארט און זאגט יו פארגיוו מי, זאג איך אים נאו וועי! הייבט אן דער דזשאדזש צו זאגן, און ראש השנה, ער האט אפילו נישט געוואוסט ראש השנה יום כיפור, און ראש השנה מיט א מעשה מיט א בוידעם, וואס ראש השנה? ראש השנה? א מענטש האט געזאגט ליגנט, ער האט געזאגט דער איז נאו פערמענענט דעמעדזש, און ער האט גענומען א לויער, און ס'איז געקומען דאס וואס דער סנדרן האט זיך אויפגעטון, האט אים געגעבן איזי פריד א לויער מיט ווייניג געלט, און א גאנצע מעשה מיטן, פארשטייסט? און נאכדעם גייט ער און ער בעט נאך איבער? וואט קיינד אוו נאנסענס איז דאס. די זעלבע טוען די משוגעים יעצט אויכעט, קראון הייטס וואטש דא דער סייקיאטריסט ער זאגט מען זאל איבערבעטן, וואס דאס איז איז איז אזוי זיי קריגן געלט פון די חזירים און פון די רבנים כדי ס'זאל נישט ארויסקומען באט ס'טוט גארנישט העלפן ס'איז יעצט ארויסגעקומען אויף לעבאוויטש נאך מעשיות ס'וועט קומען אויף סאטמאר אויך דרײַ דארפסט דיך נישט זארגן ווייל די אפגעפארענע רעדן שוין צו מיר זיי האלטן אין ארויסקומען זיי האלטן אין זאגן יעדער מלמד ס'האט זיי אנגע'חזר'ט יעצט איז אנטלאפן איינער וואס כ'וועל רעדן פון אים מירצעשעם ער איז אנטלאפן האט איבערגעלאזט דא דאס ווייב און די קינדער און זיי זענען נאכגעלאפן, געווען אין די קעדילעק פון די ישיבות אין די בעסטע ישיבה אין די ישיבה אין מאנסי וואס ס'הייסט נועם אלימלך וואס מ'לייגט דארט אריין מיליאנען פאר חינוך, אין יענע ישיבה האט ער אפגע'חזר'ט, און געמיינט האב איך נאר איין בחור יעצט הער איך ס'דא אסאך בחורים וואס ער האט אפגע'חזר'ט, מ'עט עהם נאכלויפן מ'עט עהם האנטן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מען בעט מען זאל מוחל זיין, נא נא נא נא, די די דזשואיש קאמיוניטי וואטש איז אן די ראנג טרעק, איי פארוואס בעק איך זיי? איז זייער פשוט, ווייל נעגעטיוולי אפילו זיי טוען נישט וואס מען דארף צו טון הונדערט פראצענט, למעשה געבן זיי אויס צענליגער און צענליגער טויזענטער דאלער, זיי מאכן איבעראל א גאנצע אסיפה, און זיי נעמען צאם מענטשן, און ס'איז דא אן אווערנעס, און מען רעדט און ס'טוט זיך, ס'טאר נישט אפשטארבן דאס וואס אונז האמיר אנגעהויבן מיט די אווערנעס. ווייל דער דזשענערעישאן ווייסט שוין, אבער די נעקסטע דזשענערעישאן דארף אויך וויסן. און ס'איז דא יעצט ראביי האראוויץ פון מאנסי, ער פארט יעצט אויף ארץ ישראל אויף זעקס אידישע שטעט, איך האב געהייסן דעם פון ארץ ישראל, דעם יצחק קדמן ער זאל אים רופן, איז איך ווייס נישט וויאזוי ער וועט דארט רעדן, צו ער וועט מורא האבן צו זאגן מ'זאל גיין צו די פאליס וכדומה, איך ווייס נישט, אין איינע פון די בוקס וואס מ'האט ארויסגעגעבן איז געשטאנען אלע רמזים נאר ס'איז נישט געשטאנען קאל ניין וואן וואן. כ'האב אים פארגעהאלטן אין דעם נעקסטן בוק האט מען שוין יא געשריבן. מ'דארף יעדן פאררעכטן אביסל ווייל די חברה האבן נישט קיין עקספיריענס, זיי זענען מחנכים אבער נישט אין סעקשועל אביוז. איז אז ער פארט יעצט אין זעקס שטעט סעיווט ער מיר אסאך ארבעט ווייל איך אליין דארף אויך יעצט פארן, כ'האב נאר א סיבה פארוואס איך קען נישט יעצט אוועקפארן אבער מ'האט מיר שוין דארט פארגעברייט, מ'האט שוין ארויפגעלייגט מיין האטליין אין ארץ ישראל. עס גייט זיך אויפהערן די באלאוני.
איז למעשה, וויפיל ער זאל נישט טון האט ער געטון, אז ער האט צוזאמגענומען הונדערט צו צוויי הונדערט מענטשן אין זעקס שטעט, הייבט אן דער עולם צו רעדן, און איך האב אים געזאגט, איך האב אים געקאוטשט, זאלסט וויסן, ווען איך גיי קומען, עטס זאלטס רעדן פון רופן די פאליס, עטס זאלטס רעדן פון וואס עטס ווילטס, מיין מעס מעסעדזש צו כלל ישראל איז, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר די חזירים, די חזירים זענען א מינימום פיפל, אונז האמיר מורא פאר די רבנים, דאס ווארט דעת תורה, דאס איז ארגער ווי מינות און כפירה, ווען א מענטש זאל זאגן יכה יוסי את יוסי האט ער נישט געמאכט אזא פגם ווי דאס ווארט דעת תורה אדער די רבנים, די ווערטער זענען אזאלעכע מינות און כפירה ארגער ווי יכה יוסי את יוסי. איך וויל נישט אריינגיין וואס דאס הייסט, די תלמידי חכמים ווייסן וואס דאס הייסט יכה יוסי את יוסי, א מקלל את השם טאר מען נישט ארויסזאגן וואס ער האט געזאגט, זאגט מען יכה יוסי את יוסי. א מקלל השם איז נישט אזוי אזא גרויסע שעדליכע זאך פאר כלל ישראל ווי דאס ווארט, דעת תורה, די רבנים, די רבי זכר צדיק לסרוכה, די אלע ווערטער דארפן אונטערברענגען פון כלל ישראל, דאס האט אונטערגעברענגט אידישקייט, אונז האמער א פראבלעם מיט אפאר חזירים? אה, אונז האמער א פראבלעם מיט די ווערטער. זעט זיך אז דער קאסובער חזר האט געשריבן א גאנץ ארטיקל אויף אידיש וועגן די קינדער און דאס איז דער נעקסטער דארט, די חזר די שייגעץ א רביש קינד פון זעכצן זיבעצן יאר האט גערעיפט א מיידל פון פופצן א שכן אין בארא פארק אונז ווייס מיר ווער דאס איז געווען וויאזוי ווייס איך ווייל דער רבי האט נאך געהאט א חוצפה איר הערט אז זיי זאלן חתונה האבן ווייל זיין זון איז געווען א באם און ער האט גערעיפט אן אנדער אידיש מיידל. זאלן זיי נאך חתונה האבן אויך. און ער האט געשריגן, ס'איז א בפירוש'ער פסוק, ולא יוכל לשלחה. האב איך געזאגט, נישט ווען זי וויל נישט, דאס איז נאר ווען זי וויל. איז שייגעץ דו. איז געגאנגען דער קאסובער חזר. דער קאסובער חזר הייסט שרגא האגער המצרי, ימח שמו וזכרו. און ער האט נישט געלאזט אז מ'זאל מאכן אן אינוועסטיגעישן. איז געווען א א טאפ דעטעקטיוו פון דרייסיג יאר הייסט סטיוו ליטווין. זאגט ער, איך וויל רעדן מיטן מיידל. זאגט ער, דו קענסט נישט, ס'איז נישט צניעות'דיג. ווי מעגסטו רעדן מיט א מיידל? האט ער געזאגט, ווייסטו וואס, ראביי, דו זאלסט זיצן דא ווען איך רעד, וועסטו זען אז איך רעד נישט וואס מען דארף נישט. זאגט ער, ניין, מען טאר נישט. ער האט געוואוסט, ער האט געוואלט פראטעקטן דעם רב. יעצט די הצלה, די הלצה, איז געגאנגען און זיי האבן אריינגעפירט דאס מיידל, זיי קענען דעם סיסטעם אז מען מוז מאכן א די ען עי, און זיי האבן זי ארויסגענומען פון די בעק יארד פון איר הויז, מען האט זי געטראגן אין שפיטאל, זיי האבן געמאכט א די ען עי, די פאליס האבן געווארט אין די פראנט, און זי קיינמאל נישט אנגעקומען, נאכדעם קומען זיי צוריק מיטן מיידל און די הצלה זאגט די פאליס, זי איז שוין צוריק, זאגן די פאליס, ניין ניין ניין. ס'מוז זיין א די ען עי. ס'איז אונז קעמער די געזעץ, מ'האט דאס אויך שוין געמאכט, און נישט געקענט גארנישט טוהן. וואס דו שייגעץ דו הגר המצרי, ימח שמו, דו רופסט זיך קאסובער רעבע, דו שייגעץ דו רשע, דו האסט געוואלט פראטעקטן א נואף וואס האט גערעיפט א אידיש מיידל? אנבעליוועבל וואסערע א שקצים זיי זענען, זענען דאך אזאלעכע לאולייפס. און יעצט האט ער אריינגעשריבן אויף אידיש דארטן אין אזא. וואכנטליכע שריפט.

דו ביסט דער גרעסטער חרבן פאר כלל ישראל, דו שייגעץ טמא, דו רשע, און מענטשן געבן דיר נאך געלט, זאגט ער אזוי, איך דארף מקרב זיין יעדן, אז מען ברויך רעד איך מיט מיט בעיסבאל אויך, דו רשע דו, דו האסט גענומען א אידיש מיידל וואס זי מוטשעט זיך יעצט, ס'איז שוין פיר פינף יאר נאך די פרשה, זי מוטשעט זיך ווי משוגע, און דו האסט נישט געלאזט אפילו אז מען זאל איינזעצן דעם נואף. איך האב געהאט אמאל אזא מעשה אויכעט, א רעביש קינד האט בועל געווען א מיידל און זי האט נעבעך נישט געוואוסט און זי געווארן שוואנגער, און בקיצור די רבנים האבן איר געפסקנט אז זי מעג מאכן אן אבארשן ווייל ווען נישט וועט איר די חיה נאכלויפן פאר די רעסט אוו היז לייף פארן קינד. וואס דא גייט פאר אין שטאט, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, מען לייענט עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, תחת כל עץ רענן, און סוחט הילדים, איר ווייסט,

ע מען שוד טאלק די סעקשועל פראבלעמס וויט ע גירל. חזר וואס דו ביסט. אפשר איז דיין ווייב א סעקשועל פראבלעם פאר דיר. דו חזר וואס דו ביסט. וועגן דעם האסטו אזא צובראכענע שטוב אויכעט. ווייל דו ביסט א בלאפער. דעטס אלל יו אר. דו ביסט א בלאפער. עניוועי. איז איך בעק די אלע ארגענעזעישאנס ווייל די אווערנעס. ווי מער ס'איז דא אווערנעס פארט עס בעסער. ס'איז דא א מורא'דיגע קשיא. די קבלה ספרים פרעגן עס. דער של"ה הקדוש פרעגט עס. אנדערע פרעגן עס. די גמרא זאגט אז דער מלאך המוות מיטן יצר הרע, מיטן שטן, איז די זעלבע זאך, נאר קודם רעדט ער צו צו אן עבירה, איז ער דער יצר הרע, נאכדעם איז ער עולה ומסטין, און נאכדעם ווערט ער גאר דער שופט מען זאל יענעם הרג'נען. פרעגט דער של"ה הקדוש א קשיא, ס'איז א טיפע קשיא אין חסידות, קבלה אויכעט, אויב דער חטא פון אדם הראשון האט גורם געווען מיתה, קומט דאך אויס אז ביז דעמאלטס איז נישט געווען נישט דער מלאך המוות, נישט דער יצר הרע, נישט דער שטן. נו ווער האט אים צוגערעדט צו זינדיגן? מורא'דיגע קשיא. איז ס'איז זייער א טיפער תירוץ כ'על עס אבער זאגן אויפן שפיץ גאָפּל. דער תירוץ איז אז ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט כדי ס'זאל קענען זיין נבראים, ס'זאל זיין די אלע קליפות מיט אלעם, האט ער געמוזט מאכן א חלל, א מקום פנוי, דאס איז א חלל. אין דעם איז אויך דא גרויסע מחלוקת'ער צווישן ווילנער גאון צווישן בעל התניא, צי די פשט איז דער אייבישטער האט ארויסגענומען דאס גאנצע געטליכקייט און ס'איז געבליבן ממש א חלל, צי אפילו דארט איז אויך דא. סיי ממלא סיי סובב כל עלמין, נאר ס'איז מיט מער א צמצום. דער הייליגער תניא ברענגט יש רבים הטועים, ער מיינט דאס דער ווילנער גאון, ווייל דער ווילנער גאון שרייבט אז דארט איז ממש א חלל. יעצט דער תניא האלט אז ס'קען נישט זיין קיין חלל, ווען נישט וואלט עס נישט געהאט קיין קיום, סא דער תניא רעדט דארט א גאנצן פרק וועגן דעם, ס'איז נישט יעצט אויף א רייס. למעשה איז זאגן די ספרים דער של"ה הקדוש מיט אנדערע דער מקום חלל דאס הייסט א חטא ווייל דארט איז נישט דא די התגלות אלוקית אויפן זעלבן אופן ווי ס'איז דא ווי ס'איז דא די התגלות אלוקית דער צמצום דאס הייסט א חטא יעצט אדם הראשון האט משיג געווען אז ס'איז דא א צמצום דאס אליינס איז געווען דער חטא פון אדם הראשון מ'מיינט ער האט געגעסן דארטן עפעס פיינע אן אתרוג ס'איז דא וואס האלטן ס'איז געווען חיטה ס'איז געווען אריזאנע ווייץ מיינט מען. און ס'איז דא וואס מיינען אז ער האט געגעסן טרויבן, צו ער האט אויסגעקוועטשט וויין און געמאכט קידוש פאר די צייט. ס'איז פאר פראם איט. די פעקט וואס ער האט געוואוסט אז ס'איז דא א צמצום, דאס איז שוין געווען אזא גרויסער חטא, אז דאס איז שוין כאילו ער האט געטון די אלע עבירות. אזוי ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש און אין אנדערע קבלה ספרים. איז זאגט דער של"ה הקדוש, די ידיעה, די וויסן פונעם רע, דאס איז די גרעסטע חטא וואס איז דא. והא ראיה, פון דעם איז געקומען אלע חטאים נאכדעם. די זעלבע דא אויך. אז מען גייט ארום און מען זאגט אז ס'איז דא סעקשועל אביוז, צו זיי האבן די ריכטיגע סעלושען צו נישט איז שוין נישט וויכטיג, יעדער העט זיך שוין זוכן א סעלושען, ס'איז דא לאקעל ארגענעזעישענס, כ'האב אליין געגרינדעט צוויי ארגענעזעישענס אין ארץ ישראל, נאכדעם וועט שוין קומען וההמשך יבוא, ווען איינער העט האבן א קינד וואס איז געווען מאלעסטעט העט ער נישט קאלן דזשואיש קאמיוניטי וואטש, ער העט קאלן א לאקעל סייקייטריסט אדער לאקעל סייקאלעדזשיסט, און זיי וויסן, קודם זעמער מענדעטארי ריפארטערס. און נאכדעם אויב זיי קאלן די פאליס און אויך זיי וויסן וויאזוי מען נעמט קער. ס'איז א נייע שיטה מיט צאמזעצן דעם פרעדעטער, דעם חזיר העט מען צאמזעצן מיטן וויקטעם, און אפשר נאך צוברענגען די עלטערן אויך, און מ'עט טרינקען א לחיים, ס'איז דא די נייע וויין וואס הייסט לחיים, פארברענג הייסט עס, מ'עט נעמען זיך טרינקען פארברענג וויין, הא? סטופיד פיפל איף יו עווער סא, באט די פירסט העפטו צו מאכן די אווערנעס פאר דעם האלט איך אז זענען גוט און וועגן דעם בעק איך זיי, איך בעק יעדן איינעם יעדער מענטש וואס זאגט מ'האט אים מאלעסטעד און איז ווילינג טו שעיר עס בעק איך אים הגם ער ווייסט אויך נישט וויאזוי ארויס צו קריכן דערפון און אין מאוסט קעיסעס איז ער א וויקטים וואס ער סאפערט פאר די רעסט אוו היז לייף אונז האמער געבעקט יעדער ווער ס'איז געקומען פארווארד פארוואס ביקאוס די אווערנעס העז טו קאם אוט, אונזער דזשענערעישאן ווייסט שוין יעדער, באט איט העז טו קאנטיניו. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן דעם קאסובער חזיר ווען איינער זאל רעיפן דיין טאכטער צו דיין אייגענע האסטו אויך געזאגט מ'טאר גארנישט טוהן? די חזיר די לאו לייף. און כ'וויל דיך פרעגן נאך א זאך די האסט דאך א קאליקע שטוב ווען איינער פון דיינע קינדער זאלן רעיפן א מיידל דעמאלטס די האסט דיך דאך אנגענומען פאר יענעם ביסטו אזוי זיכער אז די אנדערע רבנים גייען זיך פאר דיר אננעמען? עטס זענט זיך דזשיפסיס ציגאנער. נישט דא נאך אזא מין, די וועלט זאגט, ס'איז נישט דא אזא מין קרומע זאך ווי א גראד ווערטל, ס'איז נישט דא אזא מין גראדע זאך ווי א קרומע לייטער, ס'איז נישט דא אזא מין קרומער שייגעץ ווי א רב. יעצט איז דא א צייטונג ס'הייסט מאמענט, איך קויף דאך נישט די אלע צייטונגען ווייל איך האב נישט די צייט זיי צו ליינען, אבער מ'האט מיר געזאגט איך זאל עס קויפן, קודם איז דארט דא א פיקטשער פון ר' אשר ראלער, ער איז יעצט ביזי אז מ'זאל נישט לאזן די טויטע ווארטן צו לאנג, זייער א גוטע זאך ווייל. ער האט זיך געהאט אריינגעלאזט אין העלפן די אלע שוואכע בחורים, רב פאדעווע האט אים געזאגט ער זאל זיך ארויסלאזן דערפון ווייל ער האט זיין אייגענע שטוב באגראבן, ברענגט נישט אריין אין הויז די אלע בחורים. עניוועי, היינט הער איך איז ער שוין מסכים אבער נישט מען זאל רופן די רבנים נאר ער האלט אז איך בין גערעכט געווען, אזוי האב איך געהערט פון א משפחה זיינע, סא אז ער האט צו טון מיט טויטע אז מען זאל זיי נישט לאזן איבערנעכטיגן אזוי ווי עס טוט זיך יעצט אין לאנדאן האב איך הנאה, דאס איז א פיעלד וואס דאס איז גוט, נאר זע זאלסט נישט אהיימברענגען דעם טויטן אינדערהיים ווייל. דיין בני בית האט זיך דערשרעקט אזוי ווי די האסט אהיים געברענגט די בחורים, די ווייסט וואסערע א עדיוקעישן מען דארף האבן צו האנדלען מיט די בחורים דא ווי איך דאווען די שיל, איך ווייס איך דאווען, כ'געדענק שוין אליין נישט, מ'זאגט א ליגנער דארף האבן א גוטן זיכרון, כ'געדענק שוין נישט צו כ'האב יא א שיל ווי צו דאווענען צו נישט, באט לאמיר זאגן כ'האב א שיל, קומען דארט אריין פון אראונד די קארנער פון בחורים וואס זענען נעבעך אביסל געטאטשט, ס'איז פסח תקוה. איר ווייסט וואסערע אן עקספיריענס די מחנכים האבן דארט? איך ווער נספעל פאר זיי. כ'ווייס ס'איז אין אן אנדערע פיעלד, ס'איז נישט אין סעקשועל אביוז, אבער איך ווער נספעל וויאזוי זיי רעדן מיט די מיט די מענטשן וואס זענען נעבעך אביסל געטאטשט. ס'איז אנבעליוועבל, דו קענסט אים אונטערברענגען, און זיי זענען אזוי העפי. זיי דעי טעיק אוט די בעסט אוו דעם, און די זעלבע איז מיט סעקשועל אביוז בחורים, מען דארף וויסן וויאזוי צו רעדן מיט זיי, ווען מענטשן זאגן יעדער איינער זאגן עפן דיר א שיל, זאג איך ביסט משוגע? איך קען נישט רעדן צום ערשטן בחור, איך דארף גיין צען יאר אין קאלידזש איך זאל ווערן א לייסענסד סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט פאר סעקשועל אביוז איך זאל וויסן וויאזוי זיי צו טאטשן, צו טאטשן מיין איך מיטן רעדן מיט א שפראך. ס'איז אנבעליוועבל! סאו עניוועי, נאכדעם איז דא דארט אן ארטיקל פון ר' יחיאל טויבער, ער זאגט נאך די דרשה וואס איך האב געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק, אזוי ווי ס'קומט זומער מיט די בייקס דארפסטו וויסן ווי דיינע קינדער פארן, און דו דארפסט אויך וויסן אין די מקווה פארוואס גייט דיין קינד אין די מקווה און קומט צוריק דרײַ שעה שפעטער, און אויך. מיט וועם ער חבר'ט זיך, בקיצור מיין גאנצע דרשה, אבער ער זאגט עס נאך אין זיין נאמען, ס'איז נישט געפערליך, ווי האט דער חתם סופר געזאגט, אז א תלמיד האט נאכגעזאגט א דרשה אין זיין נאמען און ער איז געוואויר געווארן האט ער געזאגט אזוי, אז דו זאגסט נאך מיינס א דרשה אין דיין נאמען באדערט מיך נישט, זאלסט נאר נישט נאכזאגן דיינס א דרשה אין מיין נאמען. ס'איז זייער גוט. כ'האב נאר געוואלט פרעגן ר' יחיאל טויבער, גוד מארנינג אמעריקע, וואו ביסטו געווען די גאנצע צען יאר, פופצן יאר וואס מ'שלאגט זיך עמטליך? נאכדעם האב איך געוואלט פרעגן נאך א זאך, דו האסט אמאל געזאגט דו געסט א הכשר אויף עפעס א זאל אין מאנסי? האב איך דיך אפגעקאלט ס'איז דאך דא רינונים אז די פלייש איז טרייפה, האסטו מיר געענפערט איך לאז נישט מיינע קינדער עס עסן, סטייטש אזוי דיינע קינדער זענען די האולי מאולי'ס און אונז מעג מיר עסן נבילה טרייפה מיט דיינס א הכשר, סאו דו שרייבסט אריין מען זאל וואטשן די קינדער, נו איך ווייס נישט יעצט רעדט מען פון דיינע קינדער צו מען רעדט פון אונזערע קינדער ווייל אונזערע קינדער זענען דאך ביי דיר קאנדעמט אז זיי מעגן עסן טרייפות אויך, סאו פארוואס זאלן זיי נישט מאכן משכב זכר? כ'מיין, איך זעה נישט וואס דו ווילסט דא טוהן דא. דו ביסט געווארן היינט א מחנך אויף דער עלטער ווייל דער ווינט בלאזט אונזער וועג? און נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך. דו פרעגסט אזוי ווי משוגע, ווייסט ווער? פארוואס קומט די קינד צוריק דריי שעה שפעטער? אין לאנדאן און אין אנדערע פלעצער איז דא סווימינג פולס וואס מען גייט שווימען, און טאמער נישט שווימט ער אין מקווה. וואס איז די קשיא? איך פארשטיי נישט וואס די קשיא איז. סאו אז דו ווילסט נאכזאגן אין מיין נאמען זאלסטו נאכזאגן אזוי ווי איך זאג, ווייל ס'איז דא חזירים וואס זיי זיצן אין מקווה מיט די ערווה אויסגעצויגן און זיי שטעכן אריין דעם בחור די ערווה אינעם אחור און דעמאלטס ווערט דער בחור א פגוע. זאלסט רעדן אפן, אבער נישט די מאמע פארשטייט נישט וואס איז, שווימט ער אביסל, אין זומער גייט ער דאך אויך שווימען, און איך האב מסביר געווען פאר די פרויען אלע יארן, זי גייט אין א מקווה אליין ס'איז קיינער נישט דארט מיינט זי אז. דאס אינגל גייט אויך אזוי, ניין ניין ניין, לעידי, ס'זיצן פופציג זעכציג חזירים אין א פול וואס ס'דארף האבן פלאץ נאר פאר צען, און יעדער איז מיט די ערווה אינדרויסן אז ס'איז פיין ווארעם דאס וואסער און הייס וואסער איז מעורר א קישוי אבר, און ס'ווארפט זיך נאך אנה ואנה אהער און אהין, ר' יוסי זאגט פארוואס דער ים הייסט זוחלין? ווייל ס'ווארפט זיך אנה ואנה, די מקווה איז אויך זוחלין, ס'ווארפט זיך אנה ואנה, אהער און אהין, און וואס געשעהט איז, אז אזוי ווי ס'ווארפט זיך אהער און אהין, איז מען מטמא בחורים די גאנצע צייט, ווייל מען כאפט א קישוי אבר, טאלק אפען, ביקאוז אז דו וועסט נישט רעדן אפן האסטו גארנישט אויפגעטון, די מאמע פארשטייט נישט, וואס איז מיין זון שווימט אביסל אין מקווה, אין לאנדאן וואלט ער געגאנגען שווימען אין א פאבליק סווימינג פול, יו העוו טו טאלק אפען. דאס איז א זאך וואס דער אייבערשטער האט זיך נישט געשעמט צו רעדן, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, דער אייבערשטער האט אראפגעלייגט א פרשת נח א מבול, פארוואס? כי השחית כל בשר דרכו, אפילו בהמות און חיות ועופות איז געווארן נזקקים לשאינה מינה, ס'איז דא די קאיאודיס יעצט, מ'לויפט נאך די קאיאודיס, האב איך געליינט אז א קאיאודי איז א מישלינג פון א וואלף און א הונט. די אמאליגע גויים האבן געמאכט מיט זנות, אזוי ווי מען האט געמאכט דעם חמור האט מען זיך אויך געמאכט, מען האט אויסגעמישט, איז די זעלבע די קאיאטי, איז בקיצור ס'איז אלץ געווען די זנות, דאס איז געווען א זאך וואס יעדנ'ס הארץ ציט צו דעם, סא זיי זיצן דארטן אין די מקווה די חזירים, און זיי טוען כל דבר אסור, ענד איף יו נאט גאנא טאלק אפען וועט די מאמע נישט פארשטיין וואס די פראבלעם איז, און ער פרעגט א פארוואס שבת נאכמיטאג זענען אפן אלע שילן, וואס הייסט פארוואס? ווייל מען זיצט ומלערנט די חכם פון די מה נשתנה, ביסט דאך א תלמיד חכם, דו ווייסט דאך יא וואס מען טוט אין א שול, דארפסטו זאגן אפן פאר די מאמע, נישט וואס די קינדער טוען דארט, קומען אריין אפאר חזירים, עלטערע בחורים, ס'קומען אריין אפאר אלטע מענטשן וואס די ווייב איז שוין צו אלט, אדער איז אן אלמן, און דאס ווייב קען אים שוין נישט געבן וואס ער ברוך ווייל זי קרעכצט שוין פון אלע זייטן פון ווייען. קומט ער אין שול און ער כאפט א יונגען בחור'ל און זעצט זיך צו מיט אים און ער טאטשט אים און ער גייט אים נאך אין טוילעט. טאלק אפען ווען נישט דאונט טאלק, זאג נישט נאך, ווי דער חתם סופר האט געזאגט, זאג נישט נאך דיינע תורות אין מיין נאמען, מיינע תורות אז דו וועסט נאכזאגן אין דיין נאמען איז אויכעט נישט גוט אבער עס איז נישט אזוי געפערליך, אבער זאלסט נאכזאגן דיינע תורות אין מיין נאמען דעמאלטס איז געפערליך, אזוי האט אים דער הייליגער חתם סופר געזאגט. רעד אפען, דו איינער וואס ער גייט זאגן אז ס'איז דא.

טאלק אפען ענד איף נאט דאונט טאלק ביקאוז יו אר הערטינג די טשילדרען די פיוטשער דזשענערעישאן און נאכדעם האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך וויאזוי האסטו זיך ארויף געשלעפט אויף דעם וואגן אמאל איז דאך דאס געווען א וואגן וואס דאס האט געהייסן מנוולות יעצט מעג מען שוין רעדן מנוולות? אנבעליוועבל! נישט צום גלייבן! סאו יעצט אז דיינע קינדער זענען העכער פון אונז סאו וואס זאל איך דיר שוין גלייבן איך טראסט דיר גארנישט און יעצט לאמיר גיין ווייטער ס'איז געווען אמאל מענדל גרשון ער איז געווען דער שמש אין סאטמאר. און איינער געווען דער מקווה איד געווען צוויי יערע איז מען האט אים דערלאנגט א פראסק אין בית מדרש און דער רבי האט געקנסעט יעדן מיט א דאלער געווען א איד אין פלארידע איז אהיים געקומען פרעגט אים דער רבי האסט שוין געגעבן א דאלער פאר קנס זאגט ער ניין רבי איך בין אפילו נישט דא געווען סא פארוואס דארף איך געבן א דאלער האט אים דער רבי געזאגט ווען דו האסט געהערט אין פלארידע אז ער האט געכאפט א פראסק האסט הנאה געהאט זאגט ער יא הנאה געהאט נאו דאוט זאגט אים דער רבי אויב אזוי פאר די הנאה דארפסטו געבן דעם דאלער. די זעלבע אויכעט. אבער הרב טויבער, איך וויל דיך פרעגן עפעס. זאג מיר, דו האסט געוואוסט אז מען צאפט מיין בלוט צען יאר פאר גארנישט? וואו ביסטו געווען זאלסט עפענען דיין פיסק? דו הייסט דיך א מחנך, דו זאגסט שיינע דרשות, פארוואס האסטו נישט געעפנט דיין פיסק? ס'איז דא א מענטש וואס ער נעמט זיך אן פאר די קינדער, און קיינער האט עס נישט געוואלט טון, און פארוואס איז מען אים מצער? פארוואס האט ער נישט צו עסן מצות פסח, ער מוז עסן כרעמזלעך שטאטס מצות, ער מוז מאכן א שהכל אויף די מצות? און פארוואס האט ער נישט ווי צו דאווענען באלד צען יאר? און נישט נאר דא, אין די גאנצע וועלט, ווי עס איז דא א סאטמארע מנין פון די סיקריקים פון די שקצים, פון די וואס זענען ביזי מיט דעם רעבינ'ס זכרונו לברכה, מיט די פארשאלטענע דרכים וואס זיי טוען אפ כל דבר אסור אונטער דעם טייטל. יעצט איך וויל מסביר זיין, איך זאג נישט חלילה סרחון אויפן רעבין, איך זאג אויף די סיקריקן וואס זיי נוצן דעם טערמינאלאדזשי, און זיי ברענגען אונטער אידישקייט מיט דעם. נא, דער אייבישטער באצאלט זיי צוביסלעך, ביידע זענען דערצו געפאלן, ס'איז שוין נישט גארנישט, מען האט ארויסגעלייגט שווארצע לעכט, יעצט קענסטו נעמען ווייסע לעכט אויכעט, ס'וועט ענק שוין גארנישט העלפן, יעדער ווייסט ווער טוביה ווי חתן זונטאג מאנטאג איז מיט די גאנצע קאפעלע וואס האבן אלע יארן מצייר געווען אלע גדולי הדור, סאו וויל איך דיך פרעגן, וואס איז געווען די אלע יארן, דו האסט דאך געוויסט מען פייניגט מיך פאר גארנישט, דו האסט געוויסט אז די רבנים נעמען געלט אונטערן טיש מען זאל סטראשען וויקטעמס מיט וויטנעסעס די גאנצע צייט, עטס האטס אלעס געוויסט. יעצט האסטו זיך אויפגעוועקט? אה, מען זאל וואטשן ווי די קינדער זענען? עז פאר עז יו אר קאנסערנד איז נישט דא קיין סעיפטי, און עז פאר עז יו אר קאנסערנד האט עטס אונטערגעברענגט יעדן טראפ צניעות, סאו וואס האסטו יעצט צו פארפירן? ס'איז נישט דא קיין צניעות, זאל נישט זיין צניעות, דו האסט דאך דאס געוואלט. ס'איז דיר נאר נישט געלונגען ווייל איך בין געווען שטערקער, ברוך השם, ווייל דער אייבישטער האט געווינען, די קינדערלעך האבן מצליח געווען. יעצט ווערט שוין יעדער א שיינער איד, נעמט זיך שוין דרש'ענען און דרש'ענען. און ווען דו מיינסט שוין עפעס זאגען זאג נישט, זאג אז די האלל ווי די געסט א הכשר איז כשר פאר די גאנצע שטאט נישט פאר דיינע קינדער און די עסט נישט קיין בהמה פלייש און דאס איז אלעס וואס די זאלסט זאגען און דאס איבריגע מאך א שווייג. סוף כל סוף טארסטו נישט פארגעסן די הייסט טויבער, די ביסט אין די חזרישע פעמילי, טויבער פעמילי, די האסט דעם עזריאל טויבער, א חזיר וואס האט אפגעהארגעט אידישע טעכטער און ער גייט נאך יעצט ארום אויף באדמער און דארט עט ער זאגן דרשות, ער עט זאגן פיינע דרשות, נאר ער האט נאך א מעלה אויכעט ער קען אנשוואנגערן פרויען אויכעט, נישט דארף אויסגעבן צוואנציג טויזענט דאלער מיט דריי טרייס וואס דאס מאכט זעכציג טויזענט דאלער פאר בונה עולם וואס איז מחריבו. וואט א שעים וואס דא גייט פאר. טויבער איז שוין געווארן היינט א זאגער, ער האט שוין נישט קיין מורא צו זאגן. ער האט זיך נאך צוגענומען א שותף דארטן אין ענגלאנד, ער הייסט הרב ער הייסט הרב אברהם משה לאמפן, ער איז דער ראש הכולל אין בעלז, און איך הער זאגן ער איז זייער א לייטישער יונגערמאן, זייער א לייטישער דיין מיט אלעם, דער ראש הכולל, אבער אז ער וועט שטיין לעבן טויבערן, לעבן דעם עזריאל טויבער, עט עזריאל טויבער אים אראפשלעפן. סאו איך בעט דיך, לאז דיך אפ פון אים. די אלע רבנים וואס האבן געוויסט וואס דא גייט פאר, און זיי האבן געלאזט מען זאל אינטימידעיטן וויטנעסעס מיט וויקטימס, און זיי האבן געלאזט מען זאל אינטימידעיטן די אלע וואס זיי טוען, די עסקנים, די אלע זאלן נישט רעדן פון דעם סאבדזשעקט. עטס זאלטס ווייטער זען ס'זאל אנהאלטן חזיריי. און ס'וועט ענק אלע אויפפיקן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא רבנים וואס זיי זעצן זיך אראפ מיט מיר, כ'מיין זיי ווילן זיך אראפזעצן, זיי רעדן אויפן טעלעפאן, איך זעץ מיך נישט אראפ מיט זיי, איך האלט זיי זענען א שרץ טמא וואס זענען מטמא במגע במשא בהיסט, און אפילו דער הבל פיו זייער איז מטמא. עניוועי, זאגט מיר עפעס א רב, איר ווייסט, אונז זעמיר שוין אלט, אלע היינט מיט אייך, און אונז וויל מיר מאכן געוויסע. זאל מען זיך דורך רעדן, זאג איך האב מיך נישט וואס דורך צו רעדן, וואס וועסטו מיר דא מחדש זיין, אז דו ביסט שוין מודה ס'איז דא זנות, נו האמיר זיך שוין נישט וואס צו רעדן, עניוועי, זאגן זיי אונז האלט מיר אז אייער האטליין איז זייער וויכטיג, אלע רבנים זיצן דערויף, נו אפשר קען מען זען מען זאל רעדן א טראפעלע איידלער, פרעג איך אים, למשל, וואסערע ווערטער ווילסטו נישט איך זאל נוצן, זאגט ער, ער זאגט מיר אפאר ווערטער וואס ער וויל נישט איך זאל נוצן, זאג איך אים וואס זאל איך זאגן שטאטס דעם, זאגט ער גארנישט, זאלסט זאגן דארטן, ס'איז דא א פלאץ דארטן. זאג איך אים, ר' איד, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אויב דו האלטסט אז דאס איז שעדליך, פארוואס עפענסטו נישט קיין האטליין, קענסט עפענען בעילום שמו, קענסט אויך אנהייבן צו רעדן, און רעד איידלער, וועגן וואס זאלסטו מיך קודם צושפארן פאר דו האסט נאך געהאט סוקסעס מיט א נייע זאך, קודם יענעם צוצושפארן, אזוי האט מען געטון מיטן צעהלימער רב, מ'האט גענומען א איד וואס ער האט געקענט ניקור דורך און דורך, מיר האט דערציילט לאם, ס'געווען דא א איד אן א בארד, געווען א טוען ביי דין תורות, נישט געהאט קיין בארד דער לאם. איז דער לאם געגאנגען און ער האט געמאכט אמאל ס'איז געקומען א דעליווערי איז געקומען דער צעהלימער רב ער געווען דער בעל מכשיר און זאגט פאר לאם נעם די אלע שטיקער פלייש שטעל עס צוריק צוזאמען אזוי ווי די בהמה איז געווען האט ער עס צוריק צוזאמגעשטעלט האט ער געזען אז ער קען א בהמה נאכדעם זאגט ער לאמיך זען וויאזוי דו מאכסט ניקור געשטאנען צוויי שעה און ער האט געוואטשט וויאזוי ער מאכט ניקור זאגט ער פאר מיסטער לאם איר קענט ניקור. ס'געווען אן אלטער אמעריקאנער איד, ס'געווען דא פון ר' מנחם זעמבאס בית דין געווען אין פלעטבוש א איד הונדערט יאר אלט געווען ס'איז ארויסגעגאנגען אויסגעבראכן א מחלוקת פון ניקור ער האט געקענט יעדע זאך ער האט געזאגט ער קען אפילו מנקר זיין א מח ווי ס'איז פול מיט בלוט אדער די אלע האט מען נישט געקוקט דערויף ווייל יענער איז א ציוניסט יענער גייט מיט א געשטיצטע בארד יענער גייט אינעם טאג וואס מ'גייט צו די בחירות וואקט ער אין וויליאמסבורג קענט זיך די אלע באלאוניס וואס מ'האט געזוכט אויף יעדן איינעם און דער צעהלימער רב וואס מ'האט געהאט קעגן אים איז ווייל ער האט אויכעט געהאט א רעזשוואלקע און דער רבי זכרונו לברכה האט אויך געהאט א רעזשוואלקע, שטייסט א מעשה, האט מען אים נישט פארגינען, האט מען אים אומגעברענגט און דערנידריגט און מ'האט אים געמאכט אויס, קיין קינדער האט ער נישט געהאט, און ער נאך געווען געוואוינט נאך פון דערהיים, פון מיט די אלע שקצים, ער האט זיי נאך געקענט נאך פון קליינווארדיין, איז במילא האט ער אויפגעגעבן. עס איז דורך אפאר יאר, און מען איז געוואויר געווארן אז אפילו דער גרויסער הרב הגאון הצדיק הקדוש והנורא ר' אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב, וואס ער איז געווען א בעל מכשיר אין מאנטעווידעא אויף בהמה פלייש, האט מודה געווען ביי די התאחדות הרבנים איך האב דעם טעיפ איך לעך תיכף א דרך איך האב דעם טעיפ און עס ארויסגעגעבן איך האב עס, זאגט ער, רבנים טייערע, מיר זענען זיך צוזאמגעקומען דא, עס איז נישט דא קיין איין רב דא וואס ער קען ניקור. דאס איז געווען צוואנציג יאר נאך די פטירה פון צעהלימער רב, נישט געווען קיינער וואס האט געקענט ניקור, נעמט מען אים אראפגעשיקט אויף ארץ ישראל, איז געגאנגען דער ברך משה, און ער האט געזאגט מען זאל אים נישט אריינלאזן, מען האט אים אראפגעשיקט ער זאל זיך לערנען, האט דער ברך משה געזאגט מען זאל אים נישט אריינלאזן, האט דאך געוואוסט ס'וועט זיין א מהפכה, און ער איז צוריק געקומען אן גארנישט, און ער האט עס פארצויגן ביי די סאכדעס. סאו, איך וויל פרעגן א שאלה, דו האסט צובראכן דעם איד וואס ער האט געקענט, האסט נישט געווארט קודם זאלסט דיך אויסלערנען פון אים און נאכדעם אים צוברעכן, האסט אים קודם צעבראכן, נו ביסטו געבליבן אויסגעשפילט, סאו יעצט הייבן זיי אן, אה מען דארף זיך אראפזעצן, מען דארף מאכן א האטליין, מען דארף אביסל די שפראך פאררעכטן, וואס שפראך, ווען שפראך, ס'איז דאך אינגאנצן נישט דא קיין האטליין, עטס האט דאך צוגעשפארט, עטס האט דאך מיך געלייגט אין חרם, כ'האב דאך געוואלט האבן וואו צו דאווענען, כ'האב דאך געהאלטן אז מיין דאווענען בציבור איז וויכטיגער ווי די טשילדרען סעיפטי, איז עט די ענד אוו די דעי וואס ס'איז געבליבן? איז געבליבן אז ס'איז נישט דא קיין האטליין. ס'איז דא א האטליין? איך ווייס בכלל נישט אז ס'איז דא א האטליין. איך זע וואו ס'איז דא א האטליין. וואו איז דא א האטליין? יעצט ווילט עטס ענק מיט מיר אראפזעצן? ס'איז נישט דא קיין האטליין. ס'איז צוגעשפארט. ברוך השם איך האב איך דאוון תפילה בציבור יעדן טאג די לעצטע ניין צען יאר. ס'א מחיה. האסט עפעס א פראבלעם? נע, מאך דיר נישט ס'איז נישט דא קיין האטליין. ס'האט אפשר געדארפט אמאל זיין מ'האט עס צוגעשפארט. כ'וויל ענק עפעס זאגן. איך האב אויך געלערנט אין סענדסטריט. דערפאר האט עטס א פראבלעם. איך קען ענקער אלע טעקניקס מיט אלע שייגעץ שטיק ענד איטס נאט גאנא ווארק ענימאר, אם ירצה השם, מאכטס אליינס, שפארטס צו, עפענטס אויף, טוטס וואס עטס ווילטס, ענד דעטס די ענד, יעצט איז דא א רב וואס אים האט אויכעט איינע פון די פארטייען מיאוס בא'עוול'ט, און ער זעהט דאך אז ס'איז אלץ פול אוו באלאני, זאגט ער מיר אזוי, ברענג מיר נאך איין רב וואס ער געט א הכשר אויף דיין האטליין, בין איך מסכים. און איך געב אויך א הכשר, זאג איך אים רב איד יו אר סאו קאנפיוזד, די רבנן איז דאך אזוי משוגע, מען נעמט א איד אמאל צו ער זאל זיין עדי קידושין, ווייל אלעס איז קרובים, זעט מען ער גייט דורך אין די גאס זאגט מען דו זיי אן עדות, נו ער שטעלט זיך צו הייבט ער אן ס'האט א שווה פרוטה ס'האט נישט קיין שווה פרוטה ער הייבט אן צו דרייען און צו טון און צו מאכן, זאגט אים דער רב המכשיר דער וואס ער איז א. מפקח אויף די קידושין מיט אלעם, זאגט ער אנטשולדיגט מען האט דאך אייך נישט גערופן, איר זאלט באקוקן זיין עדי קידושין, איר האט דאך אפילו נישט געזען ווען מען האט אונטערגעשריבן די כתובה, איר האט נישט געזען מען האט מקבל קנין געווען, איר זענט בסך הכל דא אז איר זעט די מעשה הקידושין, איר זענט אן עדות אויף וואס איך אלס רב טו און איך וועל זאגן וואס די הלכה איז. די זעלבע דא אויכעט. דער רב איז געגאנגען און אונטערגעשריבן א חרם אויף נחום ראזענבערג. ער זאגט אליין ער האט נישט אויסגעהערט מיין האטליין ווייל ער האט נישט קיין צייט פאר דעם. יעצט וויל ער שוין ווערן גאר א בעל המכשיר. הער, פרעג איך אים, דאס מיינט אז איך וועל דיר דארפן געבן טויזנט דאלער א וואך הכשר געלט? און דאס מיינט אויכעט אז פאר איך זאג עפעס עסטו עס מוזן אויסהערן און דארפסט דיך מפלפל זיין דע ווארט וויל איך יא דע ווארט וויל איך נישט? זאג איך דעם רב איך דארף נישט פון דיר א הכשר. איך זאג איך פאר אסאך בעסער אן ענק. דער עולם זאגט ס'איז זייער א שיינע האטליין יעדער איז צופרידן, איר ווייסט וויפיל בוקס און וויפיל טרעינינג איך האב צו רעדן וואס איך רעד און הער זאג איך אייביג אין דעם בין איך נישט קיין מומחה ווייל כ'האב נישט קיין לייסענס, דאס וואס איך זאג ענק די אלע כללים און איך זאג ענק אז קינדער ווערן געדעמעדזשט פאר לייף, איי גאו טרו עקסטענסיוו טרעינינג פאר די אלע זאכן, סאו וואס דארף איך יעצט דער רב זאל געבן א הכשר און זאגן אז דאס וואס איך זאג איז אמת? יעדער גוי'אישער סייקיאטריסט און יעדער אידישער סייקיאטריסט וועט דיר זאגן אז ס'איז הונדערט פראצענט אמת. סאו בקיצור, וויל ער יעצט דא האבן אזא מין זאך, הערט וואס ער וויל. אז ער וועט זאגן אז ס'איז כשר, זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן, איך ברויך נישט זאלסט זאגן ס'איז כשר, איך ברויך נישט זאלסט זאגן ס'איז גוט, איך ברויך זאלסט זאגן איין זאך, דאס וואס דו האסט אונטערגעשריבן אז איך בין אין חרם און איך האב נישט וואו צו דאווענען, דאס איז געווען א שייגעץ שטיק, אן עוולה שאין כדוגמתו, און מיט דעם האט ער, האסטו, אונטערגעבראכן יארן לאנג דעם ענין פון. טשעפען אין קינדער. ביז ס'האט זיך צוביסלעך גובר געווען. יעדע זאך דויערט צייט. די מעשה פון מרדכי און אסתר האט געדויערט צוועלף יאר. די מעשה פון חנוכה האט אויך געדויערט א לאנגע צייט. גייט נישט אזוי פון איין טאג אויפן אנדערן טאג. סא ס'האט געדויערט צייט ביז מ'האט מנצח געווען, מ'האט געגעבן טמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, און דערווייל האט מען נאך געקענט ארום טשעפען מיט קינדער. סא איך ברויך דען דו זאלסט זאגן אז ס'איז גוט מיין האטליין? זאג ס'איז נישט גוט. קענסט מעגסט האבן דיין אפיניען, אבער דאס וואס דו האסט געזאגט אז מ'זאל מיך ארויסווארפן פון אלע שיל און איך מוז עסן כרעמזלעך שטאטס מצות פסח ביינאכט, פארשטייסט? און דאס וואס איך האב נישט קיין מקווה וואו צו גיין שוין זיבן אדער אכט יאר, און די אלע זאכן, דאס האסטו געטון אן עוולה און דו דארפסט זאגן כ'האב געטון אן עוולה און איך צי צוריק און איך בעט אים איבער פארוואס כ'האב געטון אזא עוולה. אבער קום מיר נישט אן דא צו געבן א הכשר דערויף, ווער ברויך דיין הכשר? איך דארף דו זאלסט מיר נאך קענען זאגן א דיעה וואס צו טון.
עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א מורא'דיגע זאך אינגעלייט קאלן מיך אפ אז אמאל האבן מיר אונז געהאלטן אז דו ביסט א משוגענער, היינט זעהן מיר אז דו ביסט א קלוגער מענטש. אין אדם מעמיד על דעת רבו עד ארבעים שנה, איך קוים איך בין נישט דיין רבי און דו ביסט נאכנישט פערציג. זיי זאגן אז ס'איז דא יעצט אזא זאך אין טוסאן אריזאנע לעבן ר' זכריה'ס ישוב, דארף מען אבאכט געבן טאמער יחיאל דרייט זיך דארט וועט ער פאטשקען די קינדער, לעבן דעם איז דא עפעס א ליטווישע רב וואס ער האט א שול און דארט קען מען באקומען זייער גרינג סעקשן עיט, און נאכדעם נאך א יאר טרענספערט מען עס דא אהער, זאג איך פאר די אינגעלייט דו בהמה דו, אז דו ביסט שוין דארט בלייב דארט. בלייב, דו בהמה! וואס וועסטו טון דאס טרענספערן דא? דא וועסטו דארפן באצאלן די אלע הויעכע פרייזן. דא קאסט דאך אלעס אין אלף השישי אריין. ס'איז דאך אנבעליוועבל. וואס דארפסטו טון אזא משוגעת? זאגן מיר די אינגעלייט, דו ווייסט דו ביסט גערעכט? זאג איך זיי, די זעלבע קענסטו דאך האבן אין דעלעוועיר אויכעט, דו קענסט עס האבן אין ווירדזשיניע, דו קענסט עס האבן אין אלע פלעצער, נאר נישט אין ניו יארק.

פלארידע איז אויך שוין זייער טייער און דארט קען מען אויך נישט באקומען גארנישט, איך האב דיך שוין לאנג געזאגט פאר ענק, דער וועלפעיר טשעק פארט פונקט אזוי גוט ווי ער קומט אריין אויף ניו יארק פארט ער איבער גאנץ אמעריקע, איז דאך מאוסטלי וועלפעיר רעסיפיענטס עניוועי. זאגט מיר דער אינגערמאן מיר האמער אייך געפאלגט, מען האט צוזאמגעשטעלט א צען פופצן אינגעלייט און מען האמער טאקע געמאכט דארטן סעקשן עיט, מען וואוינט מער ווי מענטשן. און נאכדעם וואס איז דא מה שלא יעשה הזמן יעשה השכל, צו מ'זאגט פארקערט מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, וויאזוי דו ווילסט, זאגן זיי דו ווייסט דו ביסט אינגאנצן נישט אזוי משוגע ווי אונז האמיר געהאלטן אמאל אז דו ביסט, ווייל באמת האט עס אזוי געשען. זאג איך אים, היסטערי ריפיטס איטסעלף, איך זאג דאך נאר וואס איז געשען, ס'איז געווען אמאל די גרויסע שטעט, לאמיר זאגן אין פוילן, מ'האט נישט געקענט מער וואוינען ווייל ס'איז געווען אווער קראודעד, ס'געווען אויך גזירות מ'האט נישט געקענט חתונה האבן נאר ווען א איד איז געשטארבן האט איינער געמעגט חתונה האבן ווייל זיי האבן געוואלט האבן א קוואטע ס'זאל נישט זיין צופיל אידן אזוי ווי ס'שטייט אין חומש והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ אבער למעשה איז נאכדעם איז געווען אין אונגערן מ'האט זיך באזעצט אין די גרויסע שטעט נאכדעם האט מען געזען מ'קען נישט אין די גרויסע שטעט יעדער האט מען זיך באזעצט אין דערפעלעך אין דערפעלעך אין דערפעלעך עטס ווייסט כ'האב ענק שוין געזאגט. ס'איז געווען די שבע קהילות וואס דאס האט געפירט דאס גאנצע אידישקייט אינדערהיים. איינמאל בין איך געפארן מיט א קאר, און איך בין געפארן בערך זעכציק מייל א שעה אויפן רוט פון די שבע קהילות, מאטעסדארף, מאגנדארף, איך ווייס נאך וואס איז געווען דארטן, און איך בין געפארן מיט א איד וואס ער איז געווען פון דערהיים, זאגט ער דו ווייסט איך דערלאנג דיר א פראסק, פרעג איך וואס איז געשען, זאגט ער דו ביסט משוגע, דו פארסט דורך די שבע קהילות אין ווייניגער ווי צען מינוט, דאס האט דאך געפירט דאס אידישקייט איבער די וועלט, די גאנצע אירופה. מען האט זיך געמוזט צו צעמופן אלל אווער, איך זאג דעם עולם נאכאמאל ס'היינט א שאנדע ווען א איד מאכט חתונה, ר' אהרן קומט אויך א ווי מען זאגט א דעי טו לעיט ענד א דאלער שארט טשעינדזשד, ווען מען האט גערעדט פון מאכן חתונות אז מען דארף זיך גיין לייגן שלאפן פרי איז ווען די רבי איז געווען ביז זיבען אינדערפרי ס'איז געווען א כבוד מען איז אהיים מיטן שטריימל פונעם רעבענס חתונה, שוין האט מען געמאכט מאכט. ס'מוז זיין א זמן. ווען די חתונה איז געווען דער עיקר פראבלעם האט מען נישט געטון גארנישט. היינט אז די חתונה איז די קלענסטע פראבלעם פון חתן כלה. די חתונה איז די קלענסטע פראבלעם. די שבע ברכות איז א גרעסערע פראבלעם פאר די כלה'ס צד. דער שבת שבע ברכות קאסט היינט וויפיל א חתונה. און נאכדעם איז דא, און יעדער האט די מינימום נאר פופציג קאפל, הונדערט קאפל. און נאכדעם איז די חתונה נישט די עיקר פראבלעם. די פראבלעם איז ווי לייגסטו אריין דיין קינד. צוויי שטאק בילאו די גראונד, דריי שטאק בילאו די גראונד, מיט מייז און מיט ראטן, ס'איז אנבעליוועבל, און די פרייז וואס מען צאלט דריי פיר טויזענט דאלער, ס'איז דאך רחמנא לצלן, כ'האב געזאגט כ'וועל דאס יאר זיך ספעשעלייזן אין דעם, כ'האב ברוך השם עטליכע מענטשן וואס האבן זיך באזעצט, צוויי האבן זיך באזעצט אין טעקסעס, איינער איז א סייקאלעדזשיסט ער ברויך נישט אנקומען דארט צו קיינעם, און ער זאגט מיר אז ער קען נישט בענטשן דעם טאג וואס ער האט אוועקגעמופט. ס'דא אזא מאוומענט מען זאל נישט לאזן אוועקמופן ווייל די לענדלארדס האבן מורא, עטס דארפטס נישט האבן קיין מורא, מורא האט עטס געדארפט האבן דרייסיג יאר צוריק ווייל אויפן טאפ פלאר האט מען געמוזט פארדינגען פאר א גוי, היינט קענסט עס פארדינגען פאר א איד אין נאו טיים, ס'איז דא פיר פינעף הונדערט חתונות אין ווילימסבורג אליינס יעדן האלבן יאר, כ'מיין ס'איז נישט דא א גאנץ יאר חתונות, ס'איז דא טעג וואס מען מאכט נישט קיין חתונות, און ס'איז דא איך ווייס נישט וויפיל זאלן, און סוף חודש מאכט מען נישט אבער ס'איז דא פיר פינעף הונדערט חתונות זיכער, און נאכדעם איז דא בערך פיר פינעף הונדערט חתונות וואס האבן חתונה פון ווילימסבורג אויף ערגעץ אנדערש, סאו יו דאנט העוו טו ווארי אבאוט איט, דער שמש רופט אויס אין יעדן סאטמארע שול כאטש צען פופצן שלום זכר'ס יעדן שבת, און ס'איז מאלטיפליי עס ביי צען שולן. פלאס נאך אנדערע צענדליגע שולן, סאו איטס אווער פאפולעטעד ס'איז קיינמאל נישט דא אין קיין שום ווי מען זאגט היסטערי אין אידישע דורות וואס מען האט קינדערלעך קיין עין הרע אז מען זאל וואוינען אויף איין פלאץ פיר דזשענערעישאנס און אפילו אינדערהיים אויך נישט כאטשיג מען האט נישט געהאט אזויפיל קינדער ווי היינט מען איז נישט געווען אזוי פערטל ווי היינט די עווערידזש מאמע האט היינט צען קינדער היינט עסט מען די אלע טשיקענס וואס מען געט אונז אריין הארמאונס זאלן האבן מער טשיקענס, די גאנצע די גאנצע בריאה איז היינט געבויעט אויף פריה ורביה מיט קונצן, איז על כל פנים וויאזוי קלערט מען אפילו דא צו בלייבן וואוינען, און די קליימעט איז נישט אזוי גוט, און די גערוך, די די פאלושען, עווריטינג איז בעד. סאו איך וויל נאכאמאל מעורר זיין דעם עולם, ס'וועט קומען א צייט וועט עטס עס מוזן טון, און יו מייט עז וועל דו איט נאו, ס'פעלט נישט אויס נאך אפאר לוויות, נאך אפאר אידן זאלן אומקומען, און נאך אפאר חתן כלה זאלן זיך נישט קענען געהעריג מסדר זיין, און זאלן וואוינען אין בעיסמענטס, איז יעצט זעה איך שוין אז די גאווערמענט העלפט צו, ס'עט שוין עפעס ווערן, כ'האב ענק אייביג געזאגט, די וועלפעיר טשעקס פארט דארט אויך, נאר עטס ווילטס דאך נישט גלייבן, באט איטס עבאוט טיים יו וועיק אפ. וואס געבט ענק ווילימסבורג? אז דו זעסט די מאנקיס אינעמידל זלמן לייב מיט אהרן און טאנצן די הקפות? דאס געבט ענק ווילימסבורג? אויף דעם לוינט זיך צו באצאלן אזאלעכע רענטס? אויף דעם לוינט זיך אז מען זאל צונעמען יעדן טראפ מנוחה וואס מען האט? יעדע טראפ מנוחה וואס א מענטש האט ווערט צוגענומען פון דעם רענט? עס קומט ביז סוף חודש איז ער אקעי, קומט סוף חודש וואס ער מוז אנהייבן צו צאלן דעם משונה'דיגן רענט ווערט ער משוגע.
אבער וואס האסטו פון ווילימסבורג? וואס געבט עס דיר? וואס האסטו פון קרית יואל? א גויאיש הויז די זעלבע ווי אין קרית יואל קאסט הונדערט צוואנציג טויזענט דאלער מיט א האלבן עיקער, נאר וואס א אידיש הויז לייגט מען ארויף אויף א פערטל עיקער זיבעצן פעמיליס, און מען הערט אדורך איינער דעם אנדערן ווען ער רעדט און ווען ער שרייט און ווען ער לייגט זיך שלאפן, און שוין. ס'איז ממש ס'איז א דיזעסטער, באט ברוך השם איך הער אז דער עולם האלט שוין איך בין נישט אינגאנצן משוגע, ווילאנג עטס האטס געהאלטן איך בין משוגע האט עטס מיך נישט געפאלגט, היינט אז עטס האלט שוין נישט אז איך בין משוגע וועט עטס שוין אנהייבן צו פאלגן, שוין אז מ'האט שוין דעיס דערלעבט האלט מען דאך שוין אויף א וועג, ברוך השם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא דער איינער עזרא פרידלענדער, ער האט אזא. ארגעניזעישן וואס ער טוט אזוי איך ווייס א פאבליק רילעישאנס פאר אידן א שמוציגער יונג איך מיין איך דארף ענק נישט זאגן וואס איך האב אים שוין געהאט אויף מיין האטליין אסאך מאל ער איז נישט אין דער ארדונג עניוועי האט ער יעצט א זאך וואס ער גייט ארום מיט צו יונגע בחורים און ער ברענגט די פאליטישאנס די פון די געי מערידזש און פון די דזשענדער מערידזש רחמנא ליצלן וואס דער משוגענער טוט יעצט איך וויל פארשטיין איין זאך אויב מיין האטליין נומער נבלות און מ'טאר עס נישט הערן ווייל ס'מאכט קאליע די יוגנט

ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, כ'האב ענק אייביג געזאגט ווי לאנג דער גוי האט זיך נישט אריינגעמישט אין תורת משה זעמער געווען גוט און וואויל און פיין, די מינוט די חברה האבן זיך אנגעהויבן אריינצומישן זעמער געגאנגען און כ'וויל ענק זאגן א פשוטע זאך, זייער פשוט עטס וועטס אלע פארשטיין וואס איך זאג ענק, הערטס אויס, מען האט יעצט גע'קנס'עט איינעם הונדערט פופציג טויזענט דאלער ווייל ער האט נישט געוואלט מאכן פאר א געי מערידזש קאפל קעיק, ער האט געזאגט ער איז א רעלידזשעס גוי. יעצט, איך וויל ענק פארציילן א מעשה פון היסטערי, עטס ווייסטס אלע די מעשה. ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן לוליאן קייזער, און ער האט צוזאם גענומען צען פון די גרעסטע תלמידי חכמים פון זיין דור, און ער האט געפרעגט וואס הייסט גונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת. זאגט ער וויבאלד ביז יעצט האט עטס נאך נישט באצאלט דעם חוב, געטס מיר אהער די גרעסטע פון ענק, די צען גרעסטע, און דאס איז געווען די עשרה הרוגי מלכות. עס ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז ווען די אידן וואלטן ווען נישט איבערגעטייטשט די תורה דעמאלטס וואלט ווען נישט ארויסגעקומען די עשרה הרוגי מלכות, אוודאי אלעס איז מן השמים מען רעדט דאך נישט דאס, מען רעדט אבער דער עיקר פגם איז געווען ווייל מען האט אויסגעלערנט דעם גוי די תורה, איי וויאזוי וואלט ער ווען געקענט ווערן אסאך וועגן, פונקט אזוי ווי ס'איז געווען זיי האבן אלע זיי אויף צען פלעצער האבן זיי אלע געטייטשט אנדערש, את הארנבת, זיין. מטרונית האט געהייסן ארנבת האבן זיי געטוישט, און זיי האבן געטוישט אלוקים ברא בראשית, אסאך זאכן געטוישט, צען זאכן האבן זיי געטוישט, יעצט וואלט מען דאס אויכעט ווען געהאט סייעתא דשמיא צו טוישן, נאר דער פגם איז געווען אז אידן האבן זיך דעמאלטס אריינגעלאזט אין חכמה פון די גויים, אין חכמה יוונית, מ'האט געוואלט לערנען זייער קולטור, ממילא האט דער גוי געזאגט לעטס שעיר, לאמיר אונז לערנען ענקער קולטור, להבדיל וואס ביי זיי הייסט אז אונזער תורה איז קולטור, אונזער תורה איז נישט קולטור, אונזער תורה איז א. א צו וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן פאר קיום העולם, וואס יעדער איד מוז דאס האבן און ער מוז זיך אין דעם מדבק זיין און לערנען, און דאס האבן זיי געוואלט צו מאכן דערפון אזא קאלטוריש געשעפט, און אזוי ווי מען האט עס איבערגעטייטשט, מען האט נאר געטוישט אפאר זאכן וואס מען האט געהאלטן אז דארטן קען ער זיך אנטשעפען, האט מען געהאלטן אז דאס איבעריגע וועט שוין פארן גוט, איז עס אזוי נישט גוט געפארן אז דאס איז געווען נעבעך די עשרה הרוגי מלכות, ווייל ער האט איינגעמאנט אז גונב איש ומכרו, איז מות ימות. למעשה, ביז ווי לאנג אונז האמיר נישט גענומען גוי'אישע געלט און אונז האמיר עס ארויסגענומען פון אונזער חינוך איז גוט געוועזן. כ'הער נאך היינט אז ס'איז דא ישיבות און תלמוד תורה'ס וואס זיי פלאגן זיך זיי געבן נישט קיין לאנטש זיי ברויכן נישט פון די גאווערמענט, זיי זאגן יעדעס אינגל ברענג דיר מיט א סענדוויטש, און ס'פארט זייער גוט, מ'האט נישט דארטן טשעפטער וואן און נישט טשעפטער טו, און מ'האט נישט די פרי קינדערגארטן. ס'איז ממש א אומגליק וואס אונז האמיר געטוהן מיט זיך אליינס. ווען אונזער רבי האט אונז געזאגט כח הפועל בנפעל האמיר אונז נאך אפילו נישט געכאפט ווי טיף דער חרבן וועט גיין. האמיר געמיינט כח הפועל בנפעל א מעשה געשעפט. ניין ניין ס'איז אסאך אסאך טיפער ווי דאס. ס'איז נישט נאר ס'איז כח הפועל בנפעל רוחניות'דיג. דאס איז בגשמיות אויך כח הפועל בנפעל ווייל דער גוי גייט דיר נאכדעם איינטיילן וואס צו לערנען און וואס נישט, ער גייט דיר אריין אנהייבן איינצוטיילן אז אין דעם ענין פון בריאת העולם רחמנא לצלן איז דא צוויי שיטות, איינס איז די אידישע שיטה און איינס איז חלילה די אפיקורסישע שיטה, אבער מען מוז דאס לערנען, און דאס איז א גרויסער אומגליק ווייל אז ס'גייט אריין אין די קינדער אזאלכע מחשבות זרות, דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט מיט איין מחשבה זרה, מיט איין מינות און כפירה קען מען זיך ראנגלען א גאנץ לעבן און עס נישט פטור ווערן. סוי, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א לעכטיגן שבת, קאלנדער.